א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא. ס'איז נישט וירא, דא האט מען אויך געכאפט מכות פונעם רעבן, וארא וירא, די קינדער זענען צומישט געווארן, שטאטס מען זאל אונז אויסלערנען אז ס'איז דא א טאנג טוויסטער האט מען נאך געכאפט מכות אויך. עניוועי, כ'האב געוואלט קודם זאגן א קליין ווארט אויף די סדרה פון די וואך ווייל מ'קומט דאך ליידער נישט צו צו זאגן קיין געהעריג נארמאל ווארט ווייל די פעדאפיילס האבן זיך ארויפגעזעצט דא. יעצט איז דאך שובבים דארף מען רעדן וועגן די פעדאפיילס. עניוועי. דער אר"י הקדוש זאגט אין שער הכוונות ענין פסח ויציאת מצרים דרוש א', שער הפסוקים, פרשת שמות, זאגט ער אזוי, ודע דו זאלסט וויסן כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרים, די אידן וואס זענען געווען אין דעם דור פון שעבוד מצרים, היו זענען געווען אלו נשמות די נשמות שנבראו וואס זענען באשאפן געווארן מאדם הראשון, פון אדם הראשון מאותו הזמן שישב בתענית ופירש מאשתו, פון די צייט וואס ער איז געזעסן אין תענית און האט זיך פורש געווען פון זיין ווייב, אזוי שטייט אין די גמרא אין מסכת עירובין דף י"ח, אז אדם הראשון כיוון שראה שנקנסה מיתה על ידו, ער האט געזען אז ס'איז נקנס און ס'איז. גורם געווען זיינע חטאים אז מען האט גוזר געווען מיתה אויף די וועלט, ישב בתענית מאה שלושים שנה איז ער געזעסן הונדערט און דרייסיג יאר ופירש מאשתו הונדערט און דרייסיג יאר, ובאותו הזמן אין די צייט הוליד האט ער געבוירן רוחין ושדין ולילין לאונסו, ס'איז צוגעקומען צו קרי. איך זאג עס וועגן דעם דא אז ס'דא זייער אסאך מענטשן, ס'קומט יעצט שובבים הייבן זיי אן תשובה צו טון, וויאזוי טוען זיי תשובה? מיטן ווייב, מיט אן אנדערן, זיי זענען זיך פורש פונעם ווייב און זיי הייבן אן צו לעבן אין קדושה און פרישות, און דער סוף ברענגט עס צו פשוט זינד, ווייל אדם הראשון האט עס צוגעברענגט אז ער האט גאר מוליד געווען שדים און לילין און רוחות. דו ווילסט תשובה טון שטייט א כלל, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. נישט דורך אן אנדערן, קענסט נישט תשובה טון דורך אן אנדערן. ס'איז געווען אמאל אין ירושלים, ס'איז געווען א איד א גרויסער עושר אין חוץ לארץ, ער האט אפגעזינדיגט א גאנץ לעבן, ס'איז געקומען שובבים, האט זיך מיישב געווען ער גייט תשובה טון, ס'איז געפארן אויף ארץ ישראל, האט זיך געדינגען דארטן עפעס א איד וואס ער זיצט בתענית מיט אלעם און ער האט אים געזאגט איך געב דיר צושטייער יעדע וואך און דו זאלסט פאסטן פאר מיר. האט ער געזאגט איך דארף פרעגן א רב צו מען קען דאס טון, איז ער געגאנגען צום רב, האט דער רב געזאגט שטייט שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אן אנדערע קען פאר דיר נישט תשובה טון. בקיצור, דער זעלבע האט אדם הראשון געטון, זיך פורש געווען פון ווייב, דאס ווייב איז אים גאר שולדיג, האשה אשר נתת לי השיאני, זי איז אים גאר שולדיג פאר די אלע זאכן, און ממילא האט ער עס אויסגענומען אויף איר. נעם עס נישט אויס אויף איר, דו האסט געזינדיגט נעם עס אויס אויף דיר. עניוועי. איז האט ער געבוירן דעמאלטס די שדין און לילין און רוחות. אותן נשמות שנולדו באותו זמן, די נשמות זענען דעמאלטס געבוירן היו צריכים לחזור לעולם לתיקון האבן געדארפט צוריק קומען אויף די וועלט פאר א תיקון. קדוש ברוך הוא מביאם לעולם בדור המבול דער אייבערשטער האט זיי געברענגט בדור המבול ובמקום לתקן, שטאט זאלן מתקן זיין, היו גם כן משחיתים זרעם כמו השורש שלהם. אזוי ווי זייער שורש איז דאך געקומען פון קרי און פון זרע לבטלה, האבן זיי ווייטער געזינדיגט מיט קרי און מיט זרע לבטלה, אזוי ווי פון וואו זיי זענען באשאפן געווארן, אויף דאס האבן זיי דאך געדארפט תשובה טון, דאס שטייט אין חומש וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וואס איז דער האדם? דער באקאנטער האדם, דאס איז די חטא פון אדם הראשון, און נאכדעם שטייט ווייטער אמחה את האדם. ס'גייט ארויף אויפן באקאנטן האדם אדם הראשון, אשר בראתי, אמחה כ'וועל אים אויסמעקן. דאס איז די היי הידיעה. נאכדעם אז דער אייבערשטער האט געזען אז האט נישט תשובה געטון, ווייל דער אמת איז דער אייבערשטער האט געוואלט געבן די תורה גראד ווען ער האט באשאפן די וועלט. ווען אדם הראשון זינדיגט נישט וואלט ער און געווען דער וואס האט געברענגט די תורה אויף די וועלט.

אויב דער אייבערשטער האט גראד געוואלט כ'האב אנגעהויבן די וועלט, וויל איך גראד געבן די תורה, אם לא בריתי חוקות שמים וארץ לא שמתי, ווען נישט די תורה ברויך איך נישט קיין וועלט. על כל פנים האט מען עס ארויסגעשטופט ווייל זיי האבן געזינדיגט, די תורה קען מען נישט געבן פאר מענטשן וואס זיי זינדיגן, בפרט נאך די מינע חטאים, זרע לבטלה ומשכב זכר, די אלע זאכן. עניוועי, איז געגאנגען דער אייבערשטער האט זיי געגעבן נאך א טשענס און ער איז נתגלגל געווארן אין דור הפלגה. דור הפלגה אפשר וועלן זיי תשובה טון, איז שטייט ווייטער פון אר"י הקדוש אז זיי האבן אנגעהויבן נאך מער צו זינדיגן, וועגן דעם שטייט אויך אין פסוק וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל, דער אייבערשטער איז אראפגעגאנגען קוקן די שטאט מיטן טורעם, אשר בנו בני האדם, ס'האט געדארפט שטיין אשר בנו האדם, אדער אשר בנו האנשים, וואס איז דער האדם דער ה' הידיעה? האדם מיינט מען אז דאס איז געווען א חלק פונעם מתקן זיין דעם חטא פון אדם הראשון, נאך דעם איז חזרו ונתגלגלו באנשי סדום, זענען זיי נאכאמאל אראפגעקומען אין אנשי סדום, סאו קודם איז געווען די דור המבול, די דור הפלגה, און אנשי סדום, ושוב חזרו לחטוא, האבן זיי ווייטער געזינדיגט, ומחה אותם מעל פני האדמה. שטייט אין זוהר הקדוש אז דער אייבערשטער געבט פיר גלגולים פאר א מענטש, ס'איז דא געווען דריי, דער דור המבול דור הפלגה אנשי סדום, וואו דער פערדער, זאגט דער אר"י הקדוש לבסוף נתגלגלו בדור של שעבוד מצרים כדי לתקן חטאם. מיט דעם וועסטו פארשטיין דעם טעם פארוואס איז נגזר געווארן דער גרויסער קושי השעבוד, וואס איז קיינמאל נאכנישט געווען אזא גרויסער קושי השעבוד אויף קיינעם. זאגט ער אזוי, כנגד מה שחטאו בדור המבול, מיט דעם וואס זיי האבן געזינדיגט אין דור המבול להשחית את זרעם, נגזר עליהם, נגזר עליהם איז געווארן נגזר אויף זיי, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אז מען זאל זיי אריינווארפן אין וואסער, פארוואס? ווייל דאס איז מידה כנגד מידה, דוגמת עונש המבול עצמו, ס'איז געווען א מעין פונעם דור המבול. כנגד מה שחטא בדור הפלגה, וואס זיי האבן געזינדיגט מיט דור הפלגה, זיי האבן געזינדיגט ביי דור הפלגה, זיי האבן געזאגט הבה נלבנה לבנים, לאמיר נעמען ציגלן ארויפבויען א גרויסן טורעם ביז צום כביכול דעם אייבערשטן מלחמה האלטן מיט אים, וועגן דעם איז געווען וימררו את חייהם בחומר ובלבנים, אז זיי זענען געווארן באשטראפט בחומר ובלבנים. דאס זענען געווען די צוויי זאכן אין מצרים וואס האט מתקן געווען סיי דעם דור המבול און סיי דעם דור הפלגה. יעצט זאגט ער דער אר"י הקדוש א סוד עצום, הערט אויס דעם סוד. ס'איז געווען, אין מצרים איז אויך געווען מענטשן וואס האבן זיך מגייר געווען, משך די צייט וואס יוסף הצדיק איז דארט געווען און וואס יעקב אבינו איז דארט געווען, און זיי זענען געווען גרים פון מצרים, אידזשיפטישע גרים. ס'איז געווען אידן וואס זיי זענען שוין געווען אויסגעארבעט און אויסגעלייטערט און זיי זענען נישט געווען גרים, זיי זענען געווען מזרע אברהם יצחק יעקב, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו דאס איז די בני ישראל וואס זענען געווען נישט פון די גרים. דאס זענען געווען אפגעהיטענע קינדער זרע אברהם יצחק ויעקב. יעצט זאגט דער אר"י הקדוש ס'איז געווען צוויי מינים אין מצרים. ס'איז געווען נשמות מתוקנים כבר וואס זענען שוין געווען מתוקן דורך דעם וואס זענען דורך געגאנגען פון דור מבול און דור הפלגה והם נתגלגלו בבני ישראל של הדור ההוא זיי זענען געווען דער גלגול פון די אידישע קינדער אין דעם דור והנשמות שלא היו מתוקנים ס'איז געווען נשמות וואס זיי האבן נאך נישט געהאט קיין תיקון נתגלגלו בבני המצרים עצמם. יעצט והם אלו שמל אותם יוסף, דאס זענען געווען די גרים וואס יוסף האט זיי געמל'עט, כמו שמבואר בפסוקים, ונתגיירו על ידי זה, און דורך דעם וואס זיי האבן זיך געמל'עט האבן זיי אויך אויף זיך גענומען גיור. וגם יעקב היה מגייר במצרים אותן הנשמות, יעקב אבינו איז געזעסן אין מצרים זיבעצן יאר האט ער מגייר געווען נשמות, אזוי שטייט אין מדרש רבה. אין בראשית פרק ד'. והאנשים המצרים האלו לא נתערבו עם שאר המצרים, די מצרים, די גרים, האבן זיך מער נישט אויסגעמישט מיט די אנדערע מצרים, והיו בעריהם נוהגים מנהג ישראל, אין זייערע שטעט האבן זיך נוהג געווען ווי גרים. יידישע געזעצן, אלעס וויאזוי די יידן האבן זיך נוהג געווען. אזוי ווי עס שטייט אין פסוק ואת העם העביר אותם לערים, דער עם מיינט מען די וואס האבן זיך מגייר געווען האט ער זיי געגעבן אנדערע שטעט. דאס איז געווען די גרים וואס האבן מקיים געווען מצוות מילה און זיי זענען געווען אפגעשיידט פון עריות און ממילא האט מען זיי מפריש געווען אין אנדערע שטעט. והיו ניכרים משאר המצרים, מען האט זיי דערקענט פון די אנדערע מצרים, ולא היו מעורבים בהם, זיי האבן זיך נישט אויסגעמישט. און יעצט עסטו פארשטיין, זאגט דער אר"י הקדוש, דער זוהר הקדוש פרעגט א קשיא, איין פסוק שטייט הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אינעם צווייטן פסוק שטייט ויקוצו מפני בני ישראל, ס'איז געווען עם בני ישראל אדער בני ישראל, פון וועם רעדסטו דא? ס'קען דאך נישט זיין ס'איז די זעלבע, פארוואס רופט ער זיי איינמאל אן עם בני ישראל און איינמאל בני ישראל? איז זאגט דער זוהר הקדוש זייער פשוט, עם בני ישראל דאס איז געווען די וואס האבן זיך מגייר געווען. יעצט, עם בני ישראל שטייט אין פסוק, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. יעצט איז אזוי, די ערב רב וואס זענען ארויף געגאנגען מיט די אידן זענען געווען כפלי כפליים מישראל, זענען געווען, דאפלט און טריפל אזויפיל וויפיל די אידן זענען געווען. די אידן זענען געווען זעקס הונדערט טויזנט און זיי זענען געווען דאבל און טריפל. אזוי שטייט אין מכילתא פרשת בא. זיי, זאגט דער זוהר הקדוש, ווערן אנגערופן עם בני ישראל. ואינם בני ישראל עצמם, ס'איז נישט די געהעריגע בני ישראל. והם היו רב ועצום משאר מצרים. אויף זיי טאקע געזאגט געווארן דער פסוק אז עם בני ישראל זענען רב ועצום ממנו. מה שאין כן בני ישראל די אידן אליין לא היו רבים כמותם זענען נישט געווען אזוי פיל אזוי ווי שטייט אין פסוק ושלישים על כולו עס ברענגט די רבינו בחיי אויפן פסוק וחמושים עלו בני ישראל קפיטל י"ג פסוק י"ח די נעמען פרעה האט מיטגענומען שלישים ווייל די אידן זענען געווען א דריטל פון מצרים ס'טייטש אויב די אידן זענען געווען זעקס הונדערט טויזענט זענען די מצריים געווען א מיליאן אכט הונדערט טויזענט זיי זענען געווען א דריטל. מה שאין כן די ערב רב, די ערב רב זענען געווען כפלי כפליים פון די אידן, דאס הייסט בעיסיקלי אויפן חשבון זענען זיי געווען כמעט אזויפיל וויפיל מצרים, און דאס האט מצרים מורא געהאט אז עם בני ישראל רב ועצום ממנו און ס'וועט זיין א מלחמה וועלן זיי אונז אייננעמען יעצט קעגן די אידישע קינדער די בני ישראל שטייט ויקוצו מפני בני ישראל ווייל די עיקר שנאה איז געווען אויף די בני ישראל יעצט ווען ס'שטייט הבה נתחכמה שטייט לו צו וועם? צו די אידישע פאלק, לעם ישראל, נישט צו די גרים, ווייל זיי האבן געוואוסט אז טאמער די אידן וועלן אונטערגיין וועלן די גרים ממילא אונטערגיין אויך, ממילא פארשטייט מען דעם גאנצן שינוי פון עם בני ישראל און פון בני ישראל. יעצט לאמיר צוגיין צום ענין. עס ווערט געברענגט אין די ספרים אז אלע גלות'ן זענען מרומז אין די י' קיי ו' קיי, די פיר גלות'ן איז י' קיי ו' קיי. די ערשטע איז מצרים, דאס איז די י'. יעצט מצרים האט מען מברר געווען אינגאנצן די קליפה פון מצרים ווייל ס'שטייט אז מ'טאר נישט צוריק גיין אויף מצרים, זאגט די אר"י הקדוש ווייל מ'האט אלע ניצוצים ארויסגענומען פון דארט. די אנדערע גלות'ן מוטשען מיר זיך נאך, קליפת יוון האט אונז אריינגעלייגט זייערע קולטור, און אזוי ווייטער, יעדע איינע, דאס האט מען קיינמאל נאכנישט מברר געווען, אויף דעם זעמער נאך אין גלות. עס ווערט אבער געברענגט פון ר' צדוק הכהן פון לובלין זאגט ער אזוי, די מצרים איז אבער דער שורש און מקור פון אלע גלות'ן, ווייל די י', די י' קיי ו' קיי די י' איז מצרים, די י' האט א קוצו של י', די קוצו של י' האט אן אחיזה ביז צו כביכול, און ס'האט אויך אן אחיזה ביז אין, יעצט א קוצו של י' קענסטו נישט מברר זיין און מתקן זיין און. אראפברענגען פון די מציאות, ווייל די קוצו של י' וויפיל דו וועסט עס צוהאקן און צוברעכן בלייבט עס נאך אלץ א קוצו של י' איז א גארנישט א קליין א קליין שטיקל איז א קוצו של י' ממילא קענסטו דאס נישט אונטערברענגען ממילא האט מצרים אן אחיזה מיט אלע גלות יעצט וואס איז געווען די קליפה פון מצרים ווערט געברענגט זייער פשוט. אין חומש שטייט, משה רבינו געזאגט והם לא יאמינו לי, זיי וועלן מיר נישט גלייבן, ס'שטייט אויכעט ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ווען א מענטש ליגט אין א צרה, אין א פראבלעם, און חלילה ווערט ער עפעס אזוי אויסגעשאלטעט פון אלע אמונה און בטחון ער ער ער הערט נישט וואס מ'רעדט צו אים, ער הערט נישט אז דער אייבערשטער אליין זאגט אים זארג דיך נישט והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, ער הערט נעבעך נישט, ער איז אויסגעשאלטעט פון אלעם. דאס איז וואס די יסורים מיט די צרות מאכט פאר א מענטש, און דאס איז געווען די קליפה מצרים, ס'איז געווען צו מאכן דעם לא יאמינו לי, ס'איז געווען צו מאכן ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, און אין יעדן גלות וואס א מענטש גייט דורך, אין יעדן נסיון, אין יעדן פראבלעם, קומט אריין די קליפה פון מצרים, וועגן דעם דארף מען דאס מזכיר זיין יעדן טאג, מ'זאל זיך נישט פארלירן, און אזוי ווייטער. יעצט אונז געפינען מיר אז דער גרעסטער גדול הדור וואס איז געווען עמרם, האט גע'גט זיין פרוי. זאגט דער מדרש, ער האט געזאגט פאר זיין פרוי, לשוא אנו עמלים, אונז פלאגן מיר זיך פאר גארנישט, מיר גייען ברענגען קינדער און פרעה וועט עס אריינווארפן אין וואסער, נו וואס ברויך איך זיי ברענגען קינדער, אז מען וועט זיי עניוועי דערטרענקען אין וואסער ברויך איך נישט. איז ער געגאנגען און ער האט גע'גט זיין פרוי יוכבד. דאס איז שוין געווען פון די גדולי הדור, עמרם גדול הדור היה, איז ער געגאנגען און ער האט גע'גט זיין פרוי. פארוואס האט ער זי גע'גט? ווייל ער האט געזאגט לשוא אנו עמלים. אבער באמת אין פנימיות האט ער דאס נישט געדארפט טון, ווייל דו דארפסט טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט און דער אייבערשטער זאל טון וואס ער וויל, און דאס האט אים יוכבד אויפגעקלערט, דו טוסט נישט גוט מיט דעם, דו האסט גע'גט דיין פרוי, און יעדער האט אנגעהויבן צו גט'ן די פרויען, דערווייל אבער זיין פרוי.

אז מתנבאים במחנה משה מת ויהושע מכניס, דאס איז געווען א האלבער ברודער פון משה רבינו, אזוי זאגט די תרגום יונתן בן עוזיאל דארטן אין פרשת בהעלותך, איי וויאזוי האט ער געמעגט נאכדעם חתונה האבן נאכאמאל, וויאזוי האט זי געמעגט חתונה האבן מיט עמרם, זי איז דאך געווען גע'גט פון אן אנדערן מאן טאר מען דאך נישט, דאס איז ווייל ס'איז געווען פאר מתן תורה, אבער דער יונתן בן עוזיאל זאגט אונז אויס די סודות אז משה רבינו האט געהאט צוויי ברידער אלדד און מידד, און נאכדעם ווען עמרם האט זי גע'גט. שפעטער, אזוי ווי זי האט געזאגט, גזירתך קשה משל פרעה, יוכבד האט אים אויפגעקלערט, איז ער געגאנגען און ער האט זי צוריק גענומען. זי צוריק גענומען איז אראפגעקומען משה רבינו. שטעלט אייך פאר ווען יוכבד וואלט אים נישט מעורר געווען און ער האט געהאלטן אז ער האט געטוהן גוט, ווייל וואס דארף איך מאכן קינדער אז מען זאל זיי ווארפן אין וואסער? איר ווייסט וואס וואלט געווען? ס'וואלט נישט געווען קיין תורת משה קיינמאל. און דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל, א מענטש זאל זיך אייביג בארעכענען, ווען ער האט די שווערסטע נסיונות, ליטל דו יו נאו איף יו קען אווערקאם איט, גייסטו ווערן, דו גייסט טון פארן אייבערשטן אזאלכע זאכן וואס קיינער האט אזוי נישט געקענט טון, וועגן דעם האסטו אזאלכע געפערליכע נסיונות, און דאס איז וואס אונז דארף מען זיך ארויסלערנען פון דעם ענין יציאת מצרים, נסיונות מאכט דעם מענטש שטערקער, ס'מאכט דעם מענטש ער זאל קומען מער פאראויס. און ס'מאכט אז דער מענטש זאל טון געוואלדיגע זאכן פארן הייליגן באשעפער און פאר זיין תורה און פאר כלל ישראל. איצט ווען מ'האט מסביר געווען פאר עמרם אז דאס טאר מען נישט טון, מ'טאר נישט אריינפאלן אין יאוש ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט אז מ'זאל אריינווארפן די קינדער אין טייך, מיינט נישט אז דו דארפסט נישט ברענגען קינדער אויף די וועלט, דו דארפסט יא ברענגען ווייל יו קען נעווער נאו. געגאנגען האט זי צוריק גענומען און ס'איז אראפגעקומען דער הייליגער משה רבינו, משה רבינו איז די תורה, תורה שפת אמת תכון לעד, און דו ווייסט וואס דאס הייסט? איינער זאל היינט גיין אויפן הר הבית מקריב זיין א קרבן, אויסער דעם וואס די אראבער וועלן אים הרג'ענען, ער טאר עס נישט טוען, ס'איז שחוטי חוץ מיט אלעם, אבער געס וואט, מיטן כח התורה קענסטו היינט מקריב זיין א קרבן פסח, לערנסט דורך הלכות פסח כאילו הקריב פסח, זאגסט יעדן אינפרי ביים דאווענען זאגסטו דארטן די אלע איזהו מקומן, ביסטו מקריב די קרבנות אזוי ווי אין בית המקדש, און די אלע זאכן מאכן א געוואלדיגן רושם אין הימל. נאר וואס, אונז זעמער אין גלות, כאפט מען נישט דאס גרויסקייט און דאס הייליגקייט פון די אלע זאכן. יעצט וואס דארף א מענטש טראכטן ווען ער איז אין גלות צו ווען ער איז אין א צער, וויאזוי וועט די ישועה קומען? ער זאל זיך נישט ברעכן. שטייט אזוי. עס שטייט ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותקחה ס'איז אין ואירא קפיטל ב', פסוק ה'. זאגט רש"י אז זי האט ארויסגעשטעקט אמתה, רבותינו דרשו לשון יד ששלחה את ידה ונשתרבבה אמתה אמות הרבה, איר האנט איז לאנג געווארן. יעצט אז איר וועט נאכקוקן אין מסכת מגילה דף ט"ו עמוד ב' איז א מחלוקת אין די גמרא ווי ווייט איר האנט איז לאנג געווארן, איינער זאגט זעכציג אמה און איינער זאגט צוויי הונדערט אמה, יעצט זעכציג אמה איז הונדערט און צוואנציג פיס, הונדערט און צוואנציג פיס איז אזוי לאנג ווי א סיטי בלאק, איז צוויי הונדערט פיס איז אזוי ווי פון לאמיר זאגן פון בעדפארד עוועניו ביז לי עוועניו בערך א דריי פערטל וועג און איינס די גמרא זאגט ויש אומרים מאתים אמה ס'איז גאר געווען צוויי הונדערט אמה דאס איז פיר הונדערט פיס דאס איז גרעסער ווי א סיטי בלאק יעצט וויל ענק פרעגן נארמאלערהייט זי געגאנגען זי האט אויסגעשטרעקט איר האנט כ'מיין איר האנט איז גרויס, איך ווייס, אפשר צוויי פיס, צוויי א האלב פיס, ווענדט זיך ווי הויעך זי איז, ווייל ווי הויעך א מענטש איז, איז א דריטל נעמט אויף די גוף, און א צווייטע דריטל איז די האנט, און א דריטע דריטל איז די אנדערע האנט. סאו לאמיר זאגן זי געווען זעקס פיס הויעך איז די הענט געווען צוויי פיס, ס'איז געווען נארמאל זי זאל ארויסשטרעקן איר האנט? כ'מיין דו רעדסט אז זי האט געמוזט האבן אדער זעכציג אמה אדער צוויי הונדערט אמה. און וואסערע א חשבון האט זי געהאט? לערנט אונז דער חפץ חיים אין זיין ספר מעשי למלך, זי האט געוויסט אז איר האנט קען נישט אנקומען, ס'איז צו ווייט, נאר א מענטש דארף טון וויפיל ער קען, און דאס איבריגע וועט אים דער אייבערשטער צושטעלן, דו דארפסט דיך גארנישט זארגן, סאם וועי סאם האו וועט דאס דער אייבערשטער דיר צושטעלן, צו דיין הענט וועט לענגער ווערן, צו דאס וואסער וועט אהערשטופן דעם קאסטן, צו א מלאך וועט אים ברענגען. יו אנלי העוו טו דו וואס דו קענסט, אזוי לערנט אונז דער הייליגער חפץ חיים, און דער חפץ חיים זאגט דעם לשון ללמדנו בא, עס קומט אונז צו לערנען לבל יתעצל האדם מלהציל את מי שזקוק להצלה, א מענטש זאל זיך נישט מתעצל זיין, ער זאל מציל זיין א מענטש וואס ער דארף הילף, ואף אם לפי ראות עיני האדם, לויטן זען פונעם אויג פונעם מענטש לא יעלה בידו בדרך הטבע להציל, עס איז נישט מעגליך. זי איז געווען אדער זעכציג אמה אוועק, אדער זי איז געווען צוויי הונדערט אמה אוועק, מכל מקום בל יניח ידו ואל יעמוד מנגד, ער זאל נישט איבערלאזן און ער זאל נישט שטיין קעגן אלא יתעסק בהצלה עד מקום שידו מגעת, ומשם ואילך תעשה מלאכת ההצלה מאליה, און פון דארט און ווייטער קומען די מלאכת הצלה פון זיך אליין בדרך נס, דאס איז די לשון פונעם חפץ חיים אין ספר מעשי למלך. וואס וועט זיין די נס? או היד תשתרבב, און די האנט וועט לאנג ווערן, או התיבה תקרב, אדער די תיבה וועט נאנט קומען, אבער אלעס גייט זיין בדרך הנס, וכן הוא דרך נס שמופיע תמיד בתור מילואים להשתדלות הטבעית שקדמה לה, דער אייבערשטער פילט אויס בדרך נס די אלע זאכן וואס מען טוט בדרך הטבע, וואס מען איז משתדל צו טון גוטס. זאגט ער כדרך שמצינו אזוי ווי אונז געפינמער ביהושע שטייט אין יהושע ג' ווען די אידן זענען דורך דעם ירדן האט זיך דאך דער ירדן געשפאלטן אזוי ווי ס'האט זיך געשפאלטן דער ים סוף האט זיך דער ירדן אויך געשטאלטן געשפאלטן שטייט אין יהושע ג' והיה כנוח כפות רגלי הכהנים יהושע זאגט אן ווען די פיס פון די כהנים אריין גיין נושאי ארון ה' וואס זיי טראגן דעם הייליגן באשעפער'ס ארון אדון כל הארץ, די הער פון די וועלט, במי הירדן, ווען די פיס פון די כהנים, די וואס זיי טראגן דעם ארון השם פונעם הער פון די וועלט, און זיי וועלן אריינלייגן זייערע פיס אין מי הירדן, מי הירדן יכרתון, עט זיך דער ירדן שפאלטענען, דארפסט גארנישט טון, לייג אריין דיין פיס דורך דעם ארון ברית השם, דער ירדן עט זיך צושפאלטען, אזוי ווי ס'האט זיך צושפאלטען ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים. האט זיך די ים סוף אויך צושפאלטען. דו דארפסט טוהן וואס דו קענסט. דו גייסט אריין אין וואסער, זעהט דער אייבישטער אז דו גייסט אויך דערטרענקען, און דער ארון ברית השם גייט זיך מיט דערטרענקען, זאגט דער אייבישטער וועיט א מינוט, איך מוז מאכן דא א נס. און דאס זעלבע איז געווען, הים ראה וינס, וואס האט דער ים געזעהן, איז דא אסאך דייעס, איינס איז אז ס'איז אריין געשפרינגען נחשון בן עמינדב, צו שבט בנימין, ס'איז דא אסאך מדרשים אין דעם, נאר האט דער אייבישטער געזעהן יענער האלט ביים דערטרענקען, אה, דערטרענקען, דאס וויל איך שוין נישט, כ'האב נאר געוואלט זעהן ווי ווייט דו עסט גיין. צו גלייבן אין מיר און צו טון מיין רצון. יעצט, אונז געפין מיר אז וועגן דעם מסירות נפש וואס בתיה האט געהאט, שטייט אין מדרש, ותקרא אותו משה, ס'איז אין שיר השירים א', קאפיטל א', פרשה כ ו, שטייט ותקרא שמו משה, ווער האט אים אזוי גערופן? בתיה בת פרעה. יעצט זאגט דער מדרש, מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה. ער האט געהאט אסאך נעמען, זיין אייגענער טאטע, האט אים גערופן חבר, און זיין מאמע האט אים גערופן יקותיאל, אזוי שטייט אויך אין ילקוט שמעוני, פונדעסטוועגן דאך בכל אופן לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כפי שקרא בתיה בת פרעה, בתיה בת פרעה האט אים גערופן משה כי מן המים משיתי און דאס איז ער פארבליבן, ואף הקדוש ברוך הוא לא קרא אלא בשם זה, זאגט דער מדרש דער אייבערשטער האט אים אויך גערופן זכרו תורת משה, יעצט עס ווערט געברענגט אין פרקי דרב לעזר. אין פרק מ ח אז בתיה בת פרעה איז געווען פיל אנגעקרעצט מיט קרעץ פון איר טאטנס הויז האט זיך נישט געקענט באדן אין ווארעם וואסער איז זי געגאנגען זיך באדן אין טייך און זי האט געזעהן משה ווי ער וויינט האט זי אויסגעשטרעקט איר הענט און ס'איז אויסגעהיילט געווארן און זי האט געזאגט דאס קינד איז א צדיק ווייל דורך אים בין איך געזונט געווארן און אויסער דעם האט זי געזעהן א נס איר האנט איז לאנג געווארן און זי האט אים געהאלטן ביים לעבן וכל המקיים זאגט פרקי דרב לייזער נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא, זאגט דער פרקי דרב לעזער מורא'דיגע ווערטער לפיכך זכתה בת פרעה להידבק תחת כנפי השכינה ונקראת בתו של מקום, זי הייסט די טאכטער פונעם אייבערשטן כביכול, בת י-ה, מורא'דיג. יעצט, אין ספר תולדות אדם פון ר' זלמן פון וואלאזשין זאגט ער, דער טעם וואס דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט דעם נאמען משה וואס בתיה האט אים גערופן וועגן א מורא'דיגע טיפע זאך, הערט וואס ער זאגט, כדי מען זאל אייביג געדענקען פארוואס הייסט ער משה, ווייל ס'איז געשען א נס אז בתיה'ס האנט איז לאנג געווארן, און ממילא דארף א מענטש וויסן א גאנץ לעבן זיך מוסר נפש זיין פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן וויפיל ער קען, עט ער זוכה זיין צו געוואלדיגע ניסים. דאס איז דער איד, דער גאנצער איד איז זאלסט וויסן אונז לעבן מיר מיט ניסים, און דו דארפסט נאר טון וויפיל דו קענסט. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין חפץ חיים ווערט געברענגט א מורא'דיגע מעשה, די מעשה ווערט געברענגט באמת אין מדרש קהלת, אונז ווייסן מיר ר' חנינא בן דוסא איז געווען די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, ר' חנינא בן דוסא איז געווען א גרויסער ארעמאן, ער האט געזען ווי יעדער איינער, האלט אין איין ארויפטראגן נדרים און נדבות אויף ירושלים. האט ער אנגעהויבן צו וויינען געזאגט הייליגער באשעפער בין איך דאך אזא שוואכער איד איך קען דיר נישט געבן גארנישט איך האב נישט קיין געלט איך קען דיר נישט געבן קיין בהמה איך קען דיר גארנישט געבן און ער האט זייער געוויינט איז אריין אין מדבר און האט געוויינט און געוויינט און געוויינט ענדליך האט ער געטראפן דארטן א ריזיגן שטיין זייער א שיינעם שטיין. און ער האט געהאלטן אז דאס וואלט גוט געווען צו טראגן פארן אייבערשטן אין בית המקדש, ער איז געגאנגען ער האט עס ארויסגעקראצט פון די ערד, ער איז געגאנגען ער האט עס אויסגעקראצט, מסתת געווען, ער האט עס גוט אפגעוואשן, און ער האט געזאגט איך גיי עס טראגן אויף ירושלים, עס איז אבער געווען זייער א גרויסער שטיין, איז ער ארויסגעגאנגען געזוכט ארבייטער וואס זאלן אים העלפן עס ארויפטראגן צום אייבערשטנ'ס הויז אין בית המקדש, קומען פינף מענטשן, זיי האבן געפילט אז זיי קענען עס ארויפטראגן, האט ער געזאגט. טוטס מיר א טובה טראגטס ארויף דעם שטיין אויף ירושלים. האבן זיי געזאגט פאר פינף סלעים יעדן איינעם, דאס הייסט פינף מאל פינף איז פינף און צוואנציג סלעים טראגן מיר דיר עס ארויף. האט ער אנגעהויבן צו וויינען ווען איך האב פינף און צוואנציג סלעים וואלט איך דאך געקויפט פארן אייבערשטן א קרבן איך האב גארנישט איך בין אן ארעם מאן. זענען זיי אוועק געגאנגען. איז ער ווידער אריין אין וואלד און האט אנגעהויבן צו וויינען רבונו של עולם בין איך שוין ארגער ווי דער ארגסטער איד איך קען דיר גארנישט ברענגען איך האב אפילו נישט קיין מנחה סולת צו ברענגען אביסל א זעמל מעל אן ארעם מאן ברענגט אביסל אזא מעל, כ'האב דאס אויך נישט. דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט פינף מלאכים, אזוי ווי מענטשן האבן זיי אויסגעזען, האט ער זיי געזאגט, אפשר קענט עטס מיר העלפן ארויפטראגן דעם שטיין אויף ירושלים, האבן זיי געזאגט, אונז וועלן מיר דיר עס געבן פאר פינף סלעים, די אנדערע, אבער מיט נאך א באדינג, דו מוזט אויך אונטערלייגן דיין הענט און אונז צוהעלפן, און דו קענסט אונז באצאלן אין ירושלים, זיין אין ירושלים דארפסטו נישט דא געבן די געלט, עסט אונז דארט באצאלן. קיצור, ער האט מיטגעלייגט די הענט, אונטערגעלייגט די הענט, און ער האט געשלעפט מיט זיי אינאיינעם ביז ירושלים. אריינגעקומען צו לשכת הגזית, און ער האט אראפגעלייגט דעם שטיין. האט ער געוואלט גיין בארגן געלט אז מ'זאל באצאלן. האט ער אנגעהויבן צו זוכן די מענטשן, ס'איז נישט געווען גאר קיין מענטשן, ס'איז געווען מלאכים. מ'האט אים געזאגט אין לשכת הגזית, ווער זענען געווען די פינף מלאכים וואס האבן געברענגט דעם שיינעם שטיין פאר'ן אייבערשטן? אבער האט ער געזאגט איך ווייס נישט, כ'האב געמיינט ס'איז געווען מענטשן, זאגן זיי ניין ניין ניין דאס איז געווען מלאכי השרת און זיי האבן עס ארויף געברענגט אויף ירושלים. זאג, למעשה איז דער חפץ חיים מסביר פארוואס האט דער אייבערשטער אים קודם געשיקט מענטשן און נאכדעם הערשט די מלאכים, שיק גראד די מלאכים. און נאך א זאך, פארוואס האבן זיי געזאגט נאר אז דו וועסט מיטלייגן די הענט און מיטהעלפן? זאגט דער חפץ חיים וועסט זיך אויסלערנען א מורא'דיגע זאך, מ'טאר זיך נישט מייאש זיין קיינמאל אין קיין שום אופן, אלעס וואס דו דארפסט, טוהן און אויספירן וועט דיר דער אייבערשטער העלפן, נאר ס'מוז זיין איין זאך, פון דיין צד מוזטו טוהן אלעס וואס דו קענסט, כאטשיג ס'איז גייט שלא כדרך הטבע, באט דו מוזט אלץ וואס דו קענסט מוזטו טוהן. איבער דעם האט ער געשיקט מענטשן, ער האט געזען אז ער וויינט אזוי פיל און ס'טוט אים וויי אויף וואס ער קען עס נישט טוהן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט אקעי וועל איך דיר געבן מלאכים, און די מלאכים האבן זיך אויסגענומען, נישט געוואוסט ס'איז מלאכים אבער זיי האבן זיך אויסגענומען, דו מוזט מיטלייגן א האנט, כאטשיג אונז קענמיר אן דיר אויך, ווייל דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל. קודם וויל ער זעהן צו דו האלטסט דערביי און צו דו ביסט זיך מוסר נפש פאר די זאך, נאכדעם שיקט דיר דער אייבערשטער א הילף בדרך נס. זאגט דער חפץ חיים אזוי, ס'שטייט אין חומש אין פרשת נצבים, די תורה איז לא בשמים היא, עס איז אין קאפיטל ל' פסוק י ב, דרש'נען די חזל, רשי ברענגט עס אויך צו, שאילו היתה בשמים, ווען די תורה ווען אין הימל, היית צריך לילך, לעלות אחריה וללמדה, וואלסט געדארפט ארויפקריכן אין הימל עס צו לערנען? יעצט יעדער נארמאלער מענטש ווייסט אז ווען דו זאלסט צאמשטעלן אלע לייטערס פון די גאנצע וועלט קומסטו נישט אן אין ערגעץ, דער ספעיס שיפ פארט נאכנישט אין הימל, ער פארט נאר ארויס אין די עטמאספער און די סטרעטאספער, ער פארט וואכן און ער פארט טויזענטער מייל א מינוט, ער קומט דאך נאך אין ערגעץ נישט אן, ער קומט אן ביז צו די לבנה וואס דאס איז איינע פון די כוכבי לכת, עס איז נאך דא מיליאנען נאכדעם, נו וואס זאגט דא רשי וואלסט געדארפט נעמען א לייטער? די תירוץ איז, דו וואלסט געדארפט נעמען א לייטער וואלסטו אין ערגעץ נישט אנגעקומען, אבער דיין מסירת נפש צו ווייזן פארן אייבערשטן אז דו ווילסט זייער שטארק אנקומען צו לערנען תורה, וואלט דער אייבערשטער אראפגעקומען צו דיר און ער וואלט דיר געהאלפן שלא כדרך הטבע. יעצט, מען דערציילט, דאס איז אין די מעשה ביכלעך, אז ס'איז געווען א איד, ס'האט געהייסן דער פאנאוויטשער רב, דער פאנאוויטשער רב האט געגרינדעט די פאנאוויטשער ישיבה, ער האט געהייסן רבי יוסף שלמה כהנעמאן, ער האט זיך דורכגערעדט יעדע זאך מיטן חזון איש, דעמאלטס עפענען א ישיבה איז געווען כמעט נישט מעגליך, קודם ס'איז נישט געווען קיין געלט, ס'איז נישט געווען גארנישט, דער חזון איש האט אים געגעבן אסאך קארידזש, פאר דעם רבי יוסף שלמה כהנעמאן, דער חזון איש האט אים זייער מעודד געווען, געקומען צום עפענונג פון די ישיבה, האט אים דער חזון איש געזאגט, איך וויל דיך אויסלערנען א כלל, דאס ווארט ס'איז נישט מעגליך, דאס זאלסטו וויסן, דאס איז נישט דא ווען איינער טוט פארן כלל. מען טוט פארן כלל איז נישט דא דאס ווארט ס'איז נישט מעגליך ווייל דו קענסט נישט וויסן וויאזוי דער אייבערשטער טוט מאכן הצלחות שלא כדרך הטבע. און דער סוף איז געווען דער פאנאוויטשער רב האט געבויעט די ערשטע די גרעסטע שענסטע ישיבה אין בני ברק אזא ישיבה איז נישט געווען נאך ס'איז געווארן אויפן בארג געבויעט און ער האט נאך איבערגעלאזט ער האט געזאגט פאר זיין פטירה ער האט איבערגעלאזט אויף הונדערט יאר גענוג געלט אז די ישיבה זאל זיך אויסהאלטן אפילו קיינער וועט נישט געבן קיין געלט, איך ווייס נישט צו איך מעג עס זאגן, ס'קען זיין זיי האבן א שנאר אקציע אויכעט, אבער אלע הייזער כמעט אין בני ברק זענען בתי פאנאוויטש, דאס קאלעקט רענט, ס'האט אויך געמאכט גרינגער אינגע לייט זאלן זיך קענען באזעצן אין בני ברק, ווער ס'איז געווען ביים עפענונג פון די ישיבה דער חזון איש געקומען און ער האט גערעדט אפאר ווערטער. האט דער חזון איש געזאגט פארן פאנאוויטשער רב, איר מיינט דאך אז איר האט געבויעט די ישיבה, וויל איך אייך מודיע זיין ניין, איר האט נאר געטוהן וויפיל איר האט געקענט, דער אייבערשטער האט עס אליין געבויעט, ס'האט טאקע אויסגעזעהן אזוי אויפן בארג שיין הויך אזוי ווי דער אייבערשטער אליין האט עס ווען געבויעט, און דאס דארף יעדער איד וויסן, דאס איז קליפת מצרים, קליפת מצרים ווילן זאגן לשוא אנו עמלים, ס'פלאג מיר זיך אומזינסט, ניין דו טארסט נישט, דו זאלסט טוהן וואס דו קענסט, און דער אייבערשטער וועט מיט א נס אלעס פערטיגן, אידן האבן אלע יארן געלעבט בדרך נס, שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע זאגט דער רמב ן, כ'געדענק איך בין געווען אמאל אין מאסקע איז געווען רב געטשע, געווען א לאבאוויטשער חסיד, גאר א געהויבענער מענטש, האט ער אמאל געזאגט, איך האב עס אליין געהערט פון אים, האבן מיר געזעהן אז סטאלין גייט נעמען אלע קינדער און אויסשמד'ן, מ'האט זיך צוזאמגעזעצט צעהן גרויסע צדיקים, האט ער געזאגט איך בין געווען פון די, חיים זאנוויל איז געווען, חיים זאנוויל איז געווען דער רימניצער רבי, אונז האבן מיר באשלאסן וואס קען מען דא טון, חתונה האבן מוז מען, האבן קינדער מוז מען, סטאלין וועט עס אויסשמד'ן וואס האב איך דערפון, האבן מיר זיך מיישב געווען, האבן מיר זיך אונטערגענומען אונז'מיר אלע גיין יעדן טאג אין א מעיין, אין א קאלטן מעיין, און א קאלטער מעיין הרג'ט אפ די זרע, א מענטש ווערט אן עקר, שטייט אין שולחן ערוך אין אבן עזר, איך מיין ס'איז אין סימן ה ערגעץ, אז א מאן זאל נישט גיין אין קיין קאלטן מעיין ווייל ער קען ווערן אן עקר. ער הרג'ט זיך אוועק, און זיי האבן דאס געטון, אזוי האט ער אונז פארציילט, און די פאדער אלע זענען נעבעך געשטארבן אן א קינדער, דער ריבניצער רבי האט נישט געהאט קיין קינדער, רב געטשע האט נישט איבערגעלאזט, די אלע זענען געווען אפגעשמועסט גרויסע צדיקים, יעצט צי ער וואלט אזוי געדארפט טון צו נישט, איך גיי נישט זאגן א דיין, רב געטשע איז געווען א איד א צדיק יסוד עולם, מיט מסירות נפש. און אזוי האט ער געדינט דעם אייבערשטן, כ'מיין אז פוטערפאס, דער וואס איז שפעטער אנגעקומען אויף פראנקרייך איז אויך געווען פון די, כ'דענק נאר נישט זיכער, אבער דער אמת איז, איך גיי זיי נישט דן זיין, מסתם האבן זיי געזען אז דער גלות וועט דויערן לאנג, און זייערע קינדער וועלן זיכער אויסגעשמד'ט ווערן, צו די אייניקלעך אויכעט, אבער דער אמת איז, ווי אונז זעהן מיר דא פון די פרשה פון עמרם מיט יוכבד, אז מען האט געדארפט טוהן וואס דער אייבערשטער הייסט, און איינמאל אז דו טוסט וואס דער אייבערשטער הייסט, וואס ס'גייט זיין שפעטער איז נישט דיינע ביזנעס. אונז געפינ'מיר מנשה האט זיך צוריק געדרייט, אונז געפינ'מיר אנדערע געוואלטיגע בעל עבירות וואס האבן מכשיל געווען כלל ישראל האבן זיך צוריק געדרייט, דער אייבערשטענס חשבונות קען מען אונז נישט אויסרעכענען. יעצט בענינינו איז אזוי, יעדער מענטש גייט דאך דורך נסיונות מיט יסורים מיט אלעם, דארף ער זיך איין זאך אויסלערנען, נישט אומזיסט האט מען אונז געהייסן צו זאגן אינדערפרי און ביינאכט יציאת מצרים, מאכן זיבן טאג א געהעריגן יום טוב, ביי אונז איז עס אכט טאג וועגן ספיקא דיומא, און מען רעדט פון מצרים און מצרים און נאכאמאל מצרים. דער שליסל פון מצרים איז דער רמבן אין פרשת בוא לטוטפות בין עיניך, ווי דער רמבן זאגט איך דארף דיר מגלה זיין די גרויסע סודות, און די סודות זענען ש ק א איד האט נישט קיין חלק בתורת משה ביז ער גלייבט נישט, שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, ס'איז אלעס ניסים אן א טבע, און דעמאלטס האט ער א שייכות מיט תורת משה, יעדער איד מען ווייסט נישט, מען לעבט מיט אפענע ניסים יעדן טאג. יעצט וויל איך צוריק קומען אביסל צו די פעדאפייל זאך, ס'איז ווידער ארויס געקומען אז טשארלס היינס האט איינעם איינגעזעצט, ער איז געזעסן צוואַנציק יאר פאר גארנישט, מען האט אים יעצט ארויס געלאזט, ס'קומט ארויס יעדן טאג די אלע זאכן.

ער איז דאך אין אזא בלאפער מיט זיינע ליגן, יעצט הערשט זעה איך וואס פאר א כולם ניסים אין בהם טבע, ס'איז נישט צום גלייבן, די גאנצע דעוועלאפמענט פון זיך שלאגן מיט עמלק פון מכשיל זיין קינדער דאס איז ממש געווען ניסים אין בהם טבע, און דער אייבשטער זאל אונז ווייטער געבן ניסים, און אונז זאל מיר קענען זעהן די ניסים, אונז זאל מיר אים קענען לויבן. ווען מען זאגט אין נשמת ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו און אזוי ווייטער, דארף מען אינזין האבן די ניסים נסתרים וועט איר קיינמאל אפילו נישט וויסן, ואשד הנחלים, געקומען די בארה של מרים ס'האט אפגעשווענקט אלע די גופן פון די אלע אמוריים וואס האבן זיך באהאלטן אין די בערג, כלל ישראל האט אייביג געלעבט פון ניסים, אן א ניסים האבן אונז נישט קיין עקזיסטענס. יעצט האב איך געוואלט צוריק קומען צו די פעדאפיילס. איינער זאגט מיר אז זעהט אויס איך באקום געלט פון באבוב ווייל איך וויל נישט ארויס זאגן די מעשה אין די מקווה וואס איז געשעהן. וויל איך דיר זאגן איך וואלט פון באבוב נישט גענומען קיין געלט זייער געלט איז טמא מטומא פון קאפ ביז פיס. בן ציון באבובער האט באהאלטן וואס מ'האט זיין אייניקל מאלעסטעט, ער האט באהאלטן וואס האט זיך אפגעטון ביי אים אין קעמפ, סאו איך האב מיט אים גארנישט איך קען אים נישט. ער האט מורא ארויס צו קומען קעגן פעדאפיילס ווייל ער האט מורא מ'וועט אים שפייען אין פנים. און איך נעם נישט פון אים קיין געלט און איך נעם נישט פון קיינעם. כ'האב נאר נישט געזאגט די גאנצע צייט די פרשה וואס איז געווען פונקטליך אין די מקווה ווייל כ'האב עס נאכנישט געהאט פירסט הענד, יעצט האב איך עס פירסט הענד וויל איך עס זאגן. אין באבובער מקווה האט זיך געדרייט איינער ברוך שלמה איינהארן ער איז געווען דער אויפזעער אין די מקווה, ס'איז געקומען אסאך פגועים אז ער מאלעסטעד בחורים און קינדער, ער האט דאך די שליסל פון אלע צימערן. כ'האב געקאלט דעם באבובער רב'ס גבאי, דעם זעלבן טאג האט ער אים געפייערט, ער האט געזאגט דו האסט נישט קיין דריסת הרגל ביי אונז מער אין בית מדרש, מען האט אים צוגענומען די שליסלעך און פארטיג. נאכדעם דער סוף איז געווען איינער פון די וואס זענען געקומען א פגוע פון ברוך שלמה איינהארן איז געווען, א זון פון שלמה בארנפריינד, און ער איז נעבעך ווייט ווייט אוועק פון אונז, און ער האט פארציילט אז זיין ברודער אליהו חיים דער גרוש איז אויך א פגוע פון ברוך שלמה איינהארן. און ער האט אויך פארציילט אז ס'איז דא נאך און נאך וויקטעמס, ליידער ליידער. בקיצור, ער איז געווען אמאל א טיטשער אין באבוב אויכעט, צו היינט איז ער נאך אויכעט, יעצט האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל מ'האט אים געכאפט מיט די ווידיאו, ער וועט נאך גיין ערגעץ אנדערש, ער קען נאך אנקומען אויף וויזשניץ אדער אויף פאפא צו זיין א טיטשער. ער איז דער וואס האט געכאפט די ווידיאו, און לויט ווי מ'געבט איבער איז מ'האט איינגעבראכן ביי אים אין שטוב, מ'האט געטראפן שעות און שעות פון ווידיאו פון די מקווה יעדן.

כ'פארשטיי דאס נישט, צו לעקן אייזקרים דארף מען קודם גיין אינדערפרי אין מקווה? רבותי, דער מצב האט זיך צעלאזט, מענטשן קאלן אפ, כ'האב געהאט דא א אינטערוויא אויף א ראדיא, אויף ווארלד ווייד ראדיא, קעגן פראטעקטינג טשילדרען, זאגט ער דו משוגענער וואס האסטו געדארפט זיי פארציילן אז ביי אונז אין די מקווה איז די ארגסטע פראבלעם און אז ס'געווען נישט זשופניק און שוויץ, זאג איך רבותי ווייל עס האט נישט אויפגעהערט, דעטס די אנלי וועי איטס גאנא סטאפ, די עף בי איי וויל זיך יעצט אריינמישן, זיי האבן מיך שוין אראפגערופן, טוה זיך נישט עקספאוזן פאר א קינד נאקעט, טריי טו לערן די רולס אוו די בוק. ס'דא מענטשן גרויסע פראפעסארס וואס זיי טרייען צו מאכן די רולס, יו העוו נאו ביזנעס דואינג דיס, זאגט מיר דער חכם הרב לאנדא, כ'האב אים געזאגט געב מיר א בריוו אז מען טאר נישט גיין, קינדער טארן נישט גיין אין מקווה, זאגט ער כ'מוז דאך זאגן אז זיי זאלן גיין מיט די טאטעס, זאגט ער דאס קען איך נישט ווייל אין די הלכה. שטייט אין מסכת פסחים דף מ ע א, כ'האב שוין גערעדט דערפון פופציג מאל אז מ'טאר נישט גיין מיט א טאטן, א קינד טאר נישט זען א טאטן נאקעט אין מקווה. רש י זאגט ס'זאל זיך נישט צוגעוואוינען צום משכב זכר, שטעל דיך פאר נישט נחום ראזנבערג זאגט עס, נחום ראזנבערג איז א מנוול, שוין, אבער דאס זאגט דאך שוין רש י הקדוש, סאו בעסיקלי מוז זיין סערטען צניעות, זאגט ער כ'קען שרייבן אייך א בריוו אז מ'טאר נישט גיין נאר אין א מקווה ס'איז דא השגחה, זאג איך אים איר זענט געלונגען, איר זענט א געוואלדיגער העלד, ווייל איר האט אונטער אייך משרד הדתות וואס זיי געבן אויס געלט פאר אידישקייט, און וואס איר וועט זאגן אויב גיין, זאגט ער, כ'וויס ניט, יעדער איינער עפנט ער פיר אינדערפרי, און פלעגט ס'פלעגט אמאל זיין אפן טווענטי פאר סעווען, נאר אזוי ווי איך האב פארפירט און ס'איז צוגעקומען דאס אלעס צו אים, איז עס נאר אפן ביז ניין דרייסיג צאלט פאר משגיח פון פיר אינדערפרי ביז ניין דרייסיג, זאג איך אים, אויב וויל ער שרייבן אז נאר אין א מקווה איז דא השגחה, זאג איך אים, ס'איז זייער גוט, ווען משרד הדתות באצאלט דעם ביל, און אין ניו יארק וועט קיינער נישט וועלן באצאלן דעם ביל. זאגסט סאטמאר האט שוין עפעס? פרייטאג האבן זיי שוין עפעס ווייל דאס האט אויך דער אלטער רבי איינגעפירט דער דברי יואל ווען נישט וואלט עס אויך נישט געווען נישט וואלט מען געזאגט דעם רבי'ן זכרונו לברכה'ס טאטן נע דער רבי איז געווען א קלוגער איד איך קען נישט משיג זיין אזא חכמה פון אזא קדוש וטהור וואס האט פארשטאנען צו יעדן שייגעץ שטיק דורך און דורך און ער האט געוואוסט וויאזוי מען שטעלט משגיחים עס צו סטאפן ס'האט מיר דערציילט איינער אז ר' חזקאל שמש מען האט דערציילט פארן רבי'ן אז דא אין די סאוט פלעגט זיין א הענג אוט מיט זנות מיט אלעם נישט יעצט, שוין פערציג יאר צוריק, פופציג יאר צוריק, האט דער רבי געזאגט יחזקאל שמש כ'וויל זאלסט יעדן שבת אין די פרי פון זיבען ביז ניין דיך דרייען דארט און זאלסט נישט רעדן צו קיינעם, נישט זאגן פאר זיי גארנישט, דזשאסט לעט דעם סי יו. דער סוף איז געווען זענען אלע אוועקגעלאפן, ווען ער וואלט ווען אנגעהויבן וואלטן זיי אים צוריקגעגעבן, זיי וואלטן געשריגן אויף אים, זיי וואלטן געזאגט זיי האבן אים געטראפן דארט, זאג זיי גארנישט, דזשאסט לעט דעם סי יו. דער מענטש איז געווען אזוי אויסגערעכנט, ווי נעמט מען אהער אזא מענטש, אוי ווען איך וואלט ווען געקענט אפערעיטן מיט פערציג יאר צוריק ווען דער מענטש איז געזונט געווען, איך וואלט ווען געשטעלט די חזירים אויף. פלאץ. היינט שלאג איך מיך אן א געווער. עניוועי. בקיצור זאג איך הרב לאנדא דו ביסט א חכם מועצה הדתית צאלט דיר געלט אבער ווער וועט צאלן פאר אונז? שרייבן נאר דארט ווי ס'איז דא השגחה? און נאכדעם איך וויל דיר זאגן אונז האמער געהאט א מקווה איד וואס ער האט געהאט א צימער און איז געשלאפן דארטן, ער האט אריינגעקוקט אלע פרויען וואס זיי טובל'ן זיך, ער איז געווען דער בעל הבית פון די מקווה. און ער האט מטמא געווען, ביז די פערציג האט ער נאך אנגעהאלטן מיט די קינדער וואס ער האט אנגעהויבן מיט זיי, ביז איין טאג בין איך אריין געגאנגען אין די פייט, און איך האב אים געזאגט איך ווייס דו האסט הייזער, אבער האסט נישט נאר געשנארט פאר די מקווה, האסט געשנארט פאר דיר אויכעט, זאלסט וויסן מען גייט דיר מאכן א לאסוט, איך וויל זאלסט ארויסגיין, דו ביסט נישט באגלייבט אויף א מקווה, האט ער אריין געשטעלט זיין איידעם, כ'מיין ווי פארלעסליך איז דער משגיח? סאו בקיצור, יעצט וועקט זיך יעדער אויף, וואס טוט א יונגל אין מקווה? ס'איז נאך דא אזאלכע יונגלעך וואס זיי גייען נאך אינמיטן די וואך און טאג אויכעט. וואס טוט ער אין מקווה? ער איז א טארגעט פאר יעדן חזיר וואס ס'זיצט און ווארט אויף אים. סאו רבותי, וועיק אפ און סמעל די קאפי. ווי שנעלער עטס עט'ס ענק אויפוועקן, אלס בעסער עט זיין. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ס'איז דא א איד א שייגעץ א מניוול וואס ער הייסט משה גרין ער ווייסט אלע שייגעצישקייט וואס איז פארגעגאנגען אין סקווער איז געווען דארטן איינגעשטעלט ער האט אבער געזאגט איין זאך איך וויל דאווענען ראש השנה יום כיפור פארן עמוד איך האב דעם רבונו של עולם אין דער זייט איך רעכן זיך נישט מיט אים אזוי האט מען אפגעהארגעט גאנץ סקווער כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא יעצט א פרעגן א בחור וואס איז געווארן א חתן א חודש פאר די חתונה האט אים דעם חתן סטאהל געקאלט זי וויל מיט אים רעדן זי האט מיט אים געהאט א שיינעם שמועס אז דיין כלה וואס דו גייסט נעמען האט שוין געגעבן בירט אין די שווייץ אויכעט, דער רבי האט געהייסן מען זאל עס מאכן אין די שווייץ און ער האט אפגעלאזט דעם שידוך, דאס איז אזא סעספול גאנץ סקווער, סא משה גרין איז רעספאנסעבל פאר דעם ווייל ער איז געווען דארטן ראש ישיבה, ער וואלט זיך ווען געקענט נעמען אין די הענט אריין, נאר וואס איינער זאגט מיר אז דער סקווערער האט אים אמאל געזאגט אין טשערנאבעלער דרך טאר מען נישט זען קיין שמוץ ווייל אז מען זעט שמוץ איז א סימן מען איז פארכאפט. אנעלי דער משה גרין האט געהאלפן פאר דעם וויינגארטן עס זאל ארויסקומען, למעשה דער וויינגארטן האט יעצט פארלוירן דעם צווייטן אפיעל, די גאווערמענט וויל נישט אים נאכגעבן גארנישט, סא יעצט איז דא א פראבלעם פון ווי עט משה גרין לעבן, דארף האבן שווערע ענטעבעיאטיקס, ער האט נידלס וואס קאסט דרײַ טויזנט דאלער, אפשר יעצט איז ער שוין געזונט, דארף מען וויסן פון ווי דער הונט גייט ווייטער אנהאלטן זיין לעבן, מען קען דאך נישט מער גיין שנארן פאר וויינגארטן, ער האט שוין פארלוירן דעם צווייטן אפיעל, ווי העט ער אנקומען? סא איך וויל מען זאל מאכן א קאסע פאר דעם שייגעץ משה גרין ער זאל האבן פון וואס דורך צו לעבן דעם טאג ער זאל נישט פייגערן פאר הונגער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען האט דא געווארפן גרויסע פאשקווילן אויף אברהם סלאנים. ער איז דער פארברעכער וואס איז אחראי אויפן אויסרייסן דעם ריזיגן בית החיים אין בית שמש, דער רוצח וואס האט געדינגען א חברה רוצחים מען זאל שלאגן און צובלוטיגן. און מען זאל ענדליך קעמפן אויף די צדיקים וחסידים און אנשי מעשה די עלית פון ירושלים, מער וויי בבושתינו וועלן מיר אים פארשרייען היינט נאכט נײַן דרײַסיק קעגן איבער די זייט פון קאנטינענטל, אברהם סלאנים חופר קברים רשע מרושע, און נאכדעם שרייבן זיי א בריוו צו הערשל שרייבער, און זיי רופן אברהם סלאנים ימח שמו וזכרו ירקב לדראון עולם, אוה דאס גייט אים זייער וויי טון. היינט זונטאג נאכט. יעצט איך וויל וויסן איז נישט געווען דער זעלבער פלאץ ווי מ'האט געמאכט די גרויסע אסיפה פאר וועבערמאן? איך מיין אז דאס איז אויך געווען קעגן איבער די זייט פון קאנטינענטל, איז וועבערמאן איז געווען אין קאנטינענטל און אונז האבן מיר פראטעסטירט אינדרויסן. סא בקיצור זיי גייען שוין נאך נחום ראזענבערג'ס דרכים, ס'איז מיר שוין נישט גוט. ס'שטייט דארטן אז ער לויפט אוועק, יעקב אבינו גנב'עט צו ביי. לבן אים די תרפים, און ער נעמט צו זיינע ווייבער מיט די קינדער, מיט אלעם. נאכדעם ווען לבן כאפט אים שרייט ער מה חטאי מה פשעי כי דלקת אחרי. פרעגט דער הייליגער קדושת לוי וואס הייסט מה חטאי מה פשעי, דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון? האסט דאך אים צוגענומען די תרפים, האסט אים צוגענומען זיינע טעכטער מיט די אייניקלעך. זאגט דער קדושת לוי אזוי, ווען א רשע. לויפט נאך נאך א צדיק איז א סימן אז דער צדיק האט עפעס א געוואלדיגן פגם, ווען נישט וואלט א רשע געדארפט אוועקלויפן פון צדיק, די קדושה מיט די סטרא אחרא זענען דאך צוויי פארקערטע הפכים, האט ער געפרעגט דעם אייבערשטן מה חטאי מה פשעי כי דלקת אחרי, וואסערע חטא האב איך אז לבן איז מיר נאכגעלאפן? בקיצור אז עטץ הייבט שוין אן נאכצוגיין מיינע דרכים, קודם כל אז אין קאנטינענטל מאכט מען א גרויסע אסיפה, מילא, דאס האט מען געמאכט פאר נחמיה'ן אויך. אבער מען זאל זיך שטעלן אויף די אנדערע זייט פראטעסטירן אזוי ווי אונז האמיר פראטעסטירט? אה, דאס געפעלט מיר שוין נישט. מה חטאי מה פשעי כי דלקת אחרי. יעצט, כ'האב געוואלט וויסן, פארוואס איז אברהם סלאנים און הערשל שרייבער א גרעסערע פארברעכער ווי לעזער קעסטנבוים? זיי האבן אלע געווען שלושה באותה עצה, אלע זענען געווען אין די עצה אז מען. אפנארן דעם עולם. איך האב גערעדט דארטן, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, מיט איינע פון די הויפט וואס זענען אינוואלווד, האבן זיי מיר געזאגט קלאר און דייטליך אז לעיזער קעסטנבוים מיט די אלע וואס האבן געקויפט דעם לאנד האבן געוואוסט אז דאס איז ביליג פאר איין טעם, פארוואס? ס'איז א בית החיים, קיינער וויל עס נישט טאטשן, ווער גייט אנהייבן דערמיט? סאו ווי איז יעצט געווארן אברהם סלאנים דער גרויסער גנב? דער גרויסער שייגעץ? וואס איז מיט לעיזער קעסטנבוים? וואס איז מיט הערשל שרייבער? וואס איז מיט די אלע וואס זיי האבן דארט אינוועסטעט? יעצט איך האב ענק געזאגט אז דארט ווי סאטמאר האט געמאכט דעם לעבן טשעבין האט סאטמאר א גאנצן בילדינג און זיי האבן תלמוד תורה'ס מיט אלעם האב איך ענק געזאגט אז דאס איז אמאל געווען א בית החיים איך הער זאגן איך מיין דאס האב איך געהערט פון משרד העתיקות און ס'דא אידן וואס געדענקן מ'האט פראטעסטירט קעגן דעם. יעצט, איך געדענק איך בין אמאל געשטאנען מיט ר' זארגער און איך האב אים געוויזן וויאזוי מען זוכט א קוואל, איך האב אים געוויזן מיט אזא פיטש טרי, מיט א טשערי טרי, פון א פרוכט בוים א עפל טרי, מען מאכט אזא ווי, און ווי ס'איז דא וואסער ציעט עס אראפ, איך האב אים אויך געזאגט ס'ציעט אראפ ווי ס'איז דא קברים, און יעדע מינוט האט עס אראפגעצויגן, עס האט זיך אראפגעבויגן און ער האט זיך ממש נתפעל געווארן, נאכדעם האט ער מיר אליין פארציילט, דא איז געווען אמאל א בית החיים, אויף דעם האט מען געבויעט דעם סאטמארן שטעטל. מיך האט מען גערופן וועגן א מקווה דארט, ס'איז נישט קיין חילוק, נישט א מקווה, די קוואל פון די מקווה. למעשה הער איך אז ער האט דא גערעדט א דרשה און ער האט געזאגט יא, דארט ווי מ'האט געבויעט סאטמאר'ע שטעטל איז געווען א בית החיים. הער איך מ'האט אים נאכדעם געזאגט ביסט משוגע וועגן דעם האט מען דיך געברענגט פון ארץ ישראל? דו האסט געדארפט זאגן אז דארט איז געווען א שטח אן גארנישט. זאגט ער ס'איז געווען א פליטת הפה. אזוי האב איך געהערט, איך האב נישט געהערט נישט די דרשה און נישט די גאנצע שקלא וטריא, אבער איך האב עס געהערט פון אינסייד מענטשן. סאו בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג אין שטאט, די גניבה הייבט אן ארויסצוקומען, די גנבים צוקריגן זיך. נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך, די וואס האבן געווארפן די צעטלעך, אין א רעגן טאג זאלט עטץ נישט ווארפן צעטלעך, ווייל ס'איז דא אסאך באלאטע אויף דער ערד, יעדער טרעט ארויף דערויף און מ'זעהט עס נישט, ס'ווערט שיין צוגעקלעבט צו די ערד, דו ווילסט עס אויפהייבן און דו ווילסט קוקן וואס דארטן טוט זיך, איז עס א גרויסע פראבלעם, ווייל ס'קומט ארויס שמוציג. און נאכדעם האב איך אים געזאגט מאכט זיכער אז נאכדעם ווען די פראטעסט וועט אדורכגיין קומטס אויפקלויבן די צעטלעך, די סאניטעישאן דעפארטמענט איז נישט מחויב ענקערע צעטלעך אויפצוקלויבן. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז נישט אברהם סלאנים ימח שמו וזכרו לחרפות לדראון עולם, ס'איז לעיזער קעסטענבוים, ס'איז הערשל שרייבער, ס'איז דוד שמידל, ס'איז די גאנצע אתרא קדישא, ס'איז דער הייזעריקער מיילעך שטערן, אלע זענען אינוואלווד אין גראבן. מען שלאגט זיך נאר ווער ס'זאל זיין דער גראבער, ווער ס'זאל מאכן דאס געלט. יעצט וויל איך פרעגן נאך א זאך, די אלע וואס האבן דארטן געקויפט א דירה, איך פארשטיי ס'איז שטייט ס'איז שווער צו פארלירן פופציג טויזנט דאלער צו וויפיל, מיט וואסערע געפיל גייסטו דיך ארויפזעצן אויף אידן וואס זענען שוכן עפר טויזנטער יאר, זיי האבן נאך געגעסן פון קרבן פסח, דער ווילנער גאון האט אמאל געזאגט, איך זאג ענק נאך וואס עס שטייט פון זיין תלמיד, שרייבט ער אזוי, איך קען משיג זיין א תנא, איר הערט, איר ווייסט וואס הייסט משיג צו זיין א תנא? אין חלום פאלט עס אונז נישט ביי, זאגט דער ווילנער גאון, איך קען משיג זיין א תנא. ווילנער גאון איז געווען א הייליגער מענטש, עס איז געקומען צו אים מלאכים פון הימל זיי האבן מיט אים געלערנט תורה, אזוי ברענגט רבי חיים וואלאזשינער זיין תלמיד, בקיצור, ער זאגט אויף אסאך פלעצער אויף ספרא דצניעותא ברענגט ער ער האט א פירוש ברענגט ער אז יעקב אבינו איז געקומען האט מיר אויסגעזאגט דעם און דעם סוד דו רעדסט דא פון א איד וואס יעקב אבינו איז געקומען פון עולם האמת און האט אים געזאגט סודות התורה דו ווייסט מיט וועם דו האנדלסט דא זאגט דער ווילנער גאון איך קען משיג זיין א תנא. שטעל דיר פאר, אונז קען מען נישט משיג זיין דעם ווילנער גאון, ער קען משיג זיין א תנא אזוי הייליג איז ער. זאגט ער, איך קען אבער נישט משיג זיין א פשוט'ן בעל הבית אין די צייט פון בית המקדש, און ער האט געזאגט א טעם פארוואס, ווייל זיי האבן געהאט נביאים. ווייסט וואס דאס הייסט מען זעט א נביא, ער רעדט דירעקט צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זאגט דורך אים פונקטליך וואס ער וויל און וואס ער וויל נישט. אזוי זאגט דער ווילנער גאון אין די הקדמה פון ספרא דצניעותא זאגט ער עס. דו רעדסט דא פון קברים וואס זענען אין צייט פון די נביאים, און ס'קען זיין נביאים אליינס ליגן אויך דארט, די גמרא זאגט אז ס'איז געווען פאר די אידן איז געווען טויזענטער און טויזענטער נביאים, די גמרא זאגט כפליים כיוצאי מצרים איז געווען נביאים אין יעדן דור, נאר זאכן איז די גמרא מסכת מגילה מסביר ס'האט געהאט צוטוהן מיט די נעקסטע דורות, דאס האט מען באשריבן, די איבריגע די לאוקל נביאים האט מען נישט באשריבן. שטעל דיר פאר ס'איז דא היינט האנט ליינערס, מזוזה ליינערס, אלע מיני שדים מיט רוחות רעות איז דא, אלע מיני זאכן איז דא, שטעל דיר פאר ווען דו האסט א איד וואס ער איז א נביא אין די צייטן פון בית המקדש און ער רעדט גראד מיטן אייבערשטן, דו האסט א פראבלעם קומסטו דיך דורכרעדן צום נביא און ער זאגט דיר דעם דבר השם, זאגט דער ווילנער גאון, א פשוט'ן איד בזמן המקדש קען איך נישט משיג זיין. און דא גייט מען און מען גראבט זיי אויף, מען ווארפט זייערע ביינער אין גארביטש, מען האקט אפ די קעפ, דאס האב איך געזעהן ווידיאוס, און מען האקט זיי אפ די קעפ, מען צומאכט זיי אויף שטיקלעך כדי מען זאל זיי קענען אריינפיטן אין קליינע באקסעס, ווי קען א מענטש האבן א גלייך געוויסן אז ער גייט אויף דעם וואוינען, אנהייבן א הויז און בויען א אידישן הויז א מקדש מעט פארן הייליגן באשעפער ווען דו ווייסט אז דו וואוינסט אויף קברים, דו ווייסט וואסערע בזיון פון די קברים דאס איז, און דו טוסט אלע דברים שבצניעות, דו מאכסט דיך אויס קטנים, גדולים, דו ווישט דיך אפ, העכער זיי. ס'איז אנבעליוועבל, דיין ביוב גייט אריין צו זיי, די סוער סיסטעם גייט אריין צו זיי, און דו האסט נישט קיין שום דרך ארץ פארן אייבערשטן? געטראפן משה שטערנבוך האט עס מתיר געווען? כ'פארשטיי דאס נישט, משה שטערנבוך איז גרעסער ווי די אלע צדיקים פון בזמן הבית צו פון ווענט זיי זענען דארט? אנבעליוועבל. ענד דו פילסט קאמפטעבל, יא יעדער פילט קאמפטעבל, א זאך וואס די רבי האט געזאגט מען טאר נישט גיין צו די בחירות אן איסור גמור מוזטו דיך מוסר נפש זיין דערפאר, נישט נעמען געלט פון די מדינה מוזט דיך מוסר נפש זיין, א זאך וואס דאס יעדער ווייסט אז דאס איז א בזיון און א חילול קברים, געקומען איין משה שטערנבוך און ער האט עס מתיר געווען? אויב אזוי איז דאך שוין די בחירות א קלענערע עבירה פון דעם, אויף דעם איז דאך שוין געווען גדולי עולם וואס האבן עס מתיר געווען. נישט וואס איך זאג חלילה ס'איז א קלענערע עבירה, ד דאונט מיסאנדערסטענד, ווייל מ'וועט זאגן איך האב גערעדט אויפן רעבן, ניין איך בין נאך אזאך חסיד פונעם רעבן ווי עטץ, איך האב נאר איין זאך וואס עטץ האטס נישט, אז איך גלייב אויכעט אז מ'האט געדארפט לערנען מיט די קינדער עניני צניעות אין די חדרים, און די מלמדים האבן עס נישט געוואלט, ווייל זיי האבן געוואלט אז זיי זאלן זינדיגן מיט די קינדער האבן זיי זיי נישט געקענט אויסלערנען וואס מ'טאר נישט, דאס גלייב איך אויך אז די רבי איז געווען גערעכט, נישט נאר אין די ענין פון בחירות. עטץ גלייבטס נאר אז די רבי איז געווען גערעכט אינעם ענין פון בחירות, אחוץ דעם איז אלעס מותר. עס איז א שאנדע פאר כלל ישראל אז מ'טוט אפילו טראכטן פון זיך גיין באזעצן אויף דעם בארג. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, די אלע אינוועסטערס האבן געוואוסט, איך בין דארט געווען, איך האב גערעדט מיט די מענטשן, האבן זיי מיר געזאגט, זיי האבן געוואוסט, זיי האבן אפילו געזאגט דעם נאמען פון דעם מענטש וואס האט עס פארקויפט, און ער האט זיי געווארנט, דארט איז דא א בית הקברות, וועגן דעם געט ער עס פינף צענט צו צען צענט אויפן דאלער. זיי האבן געזאגט ס'מאכט נישט אויס אונז מיר עס דורכשטופן. כ'דאכט טארין האט געווען דער חותם אז זיי האבן נישט גענומען דוד שמידל זאל אויפגראבן און מפנה זיין די קברים און זיי האבן גענומען דארט משרד עתיקות וואס דאס געט עס אסאך ביליגער. דעטס אלל דעט העפענד. האט זיך דוד שמידל ארויפגעשטעלט מען טאר נישט. שיגעון וואס איך דארף באצאלן א מיליאן דאלער פאר דוד שמידל. נאר זעט אויס אז דער אייבישטער וויל שוין די גארביזש זאל זיך אויפהערן ווייל ער וויל ברענגען משיח'ן. יעצט היינט האט געפלאצט א באמבע אין א באס. קיינעם גארנישט געשען ברוך השם. מ'האלט אין איין שיסן סאלדאטן. עט די ענד אוו די דעי גייען די אראבער אויפווישן גאנץ ארץ ישראל ס'עט נישט בלייבן א שריד ופליט והיה הנשאר בציון קדוש יאמר לו ס'עט בלייבן אחד בעיר שנים במשפחה פארוואס? פאר די עבירות אונז פארלאז מיר זיך אז די צדיקים זענען מתפללים אז עטס טוטס חטוטי שכבי זיין עטס נעמטס ארויס זייערע ביינער האט עטס נישט קיין שום אינשורענס מער יעצט מיר גייען ווייטער אהרן שרייבט אריין אינעם בלאט. איך ליין נישט דעם בלאט נאר כ'האב עס געזען, איך בין געווען ערגעץ האב איך עס געליינט, איך ליין נישט די אלע שטותים, ווי לאנג זיי נישט רעדן פון סעקשועל אביוז איז עס גארנישט, דאס איז א ביזנעס, שרייבט ער מ'עט גיין דינסטאג מאכן א פראטעסט קעגן די מדינת ישראל וואס זי וויל נעמען די בחורים אין מיליטער. איך וויל זאגן פאר די אלע מענטשן וואס זענען געטריי פאר דעבי טאמבער און פאר דעם פינקלשטיין פון לעיקוואוד, און פאר די אלע קינדער וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן משך די אלע יארן, איר זאלט מאכן א קאונטער פראטעסט, פונקט אזוי ווי מען האט געמאכט דעמאלטס ווען מען האט געמאכט דעם גרויסן פראטעסט אז מען זאל נישט האבן צו טון מיט די אינטערנעט, און אויך דעמאלטס ווען מען האט געמאכט א קאונטער פראטעסט ביי וועבערמאן. עטס זענטס משוגע? עטס האטס א פראבלעם אין ארץ ישראל מיט די בחורים אין מיליטער? עטס האטס דא טויזענטער בחורים נושרים וואס זענען ארויסגעפאלן פון סיסטעם, מען האט זיי נישט געגעבן קיין חינוך, מען האט זיי גארנישט געלערנט, און זיי דרייען זיך היינט אין די גאס און זענען אויף דראגס, מ'גייט יעצט ליגעלייזן אין ניו יארק דראגס ווייל די גאווערמענט זאגט די פינף הונדערט ביליאן דאלער ווילן מיר אונז מאכן פאר אונז, און אויסער דעם דארף איך מיך שלאגן אין קאורט מיט די חברה, זאלן זיי באצאלן א פרייז און פארטיג, סאו די אלע חברה גייען יעצט גיין ליגעל אויף דראגס, סאו אונז האמיר א פראבלעם, אין ארץ ישראל איז דא א פראבלעם אז זיי האבן נישט וויאזוי אויסצוארבעטן די מיליטערי?

דו עסט אהער ברענגען בחורים? הער אויס, אונז האבן מיר אהער געברענגט ספרדישע בחורים, האבן מיר אהער געברענגט תימן'ער בחורים, די וואס האבן זיי געברענגט האבן געוואוינט מיט זיי, אונז האבן דעם גאנצן פראטאקאל, די גאווערמענט האט דאס אלעס פארשריבן, נאר מ'האט געהאט גענוג כח זיי שטיל צו מאכן. דו פארשטייסט צו ספרדים? דו פארשטייסט צו פרענקען? דו פארשטייסט צו איזרעיליס? וואט אר יו קידינג? עסט אהער ברענגען ברענג זיי נישט הער, זע קודם אז אין קרית יואל זאל יעדער בחור זיין אדער מסודר מיט תלמוד תורה'ס און ישיבות, אדער מסודר מיט לערנען א פאך. זאלן זיך גיין לערנען אין קאלעדזש עפעס. ברענג אריין אין כיתה ד' א געהעריגן קאלעדזש. כ'האב אים אמאל געשיקט דעם מעסעדזש האט ער צוריק געשיקט דעם מעסעדזש ווען ווילאנג ס'נאך דא וואס האבן געגעסן בילקעס ביים דברי יואל קען ער עס נישט טוהן. די אידן וואס האבן געגעסן בילקעס ביים דברי יואל עלן דיך אויסלעבן. וואטש ענד סי. ער גייט פראטעסטירן קעגן מדינת ישראל איך האלט מען זאל צאמשטעלן א קאונטער פראטעסט קעגן איבער און זאגן סטאפ די נאנסענס אונז האמיר דא טויזענטער קינדער נושרים טויזענטער מיידלעך נושרות און איצט האמיר דא פון די אלע מיני צרות, און איצט קען מען זיך נישט קיין עצה געבן? וואס האסטו דיך אריינצומישן אין מדינת ישראל'ס פאליסיס? סטרעיטן אוט די מאלעסטינג דא אין תלמוד תורה'ס, סטרעיטן אוט אז מען געבט נישט קיין חינוך און מען לערנט נישט קיין ענגליש, און מען ווארפט ארויס די קינדער ביי די צוועלף דרייצן זענען זיי אין די גאס אן גארנישט, אונז האמיר א פראבלעם מיט מדינת ישראל? האמיר אן אייגענעם פראבלעם וויטש איז מאטש ביגער. למעשה וועט ער נישט געווינען עניוועי מ'עט נעמען די בחורים אין מיליטער. נאר איך וויל נישט ס'זאל הייסן אז נחום ראזענבערג איז געווען א חלק פון די צד שכנגדו, וועגן דעם וויל איך פערזענליך נישט דארט מופיע זיין. ווייל איך האלט אויך מ'טאר נישט נעמען די בחורים אין מיליטער. איך האלט אבער מ'דארף זיך אראפזעצן און מאכן אן עצה וואס טוט מען מיט די אלע נושרים. שטיינעמאן איז נישט קיין ליידיגייער. אז דו וועסט אנקוקן די היסטארי וויאזוי שטיינעמאן האט זיך אויפגעפירט זיין לעבן. זיינע יונגע יארן און אלעס מיט אהרן טייטלבוים, וועסטו זען אז ווען אהרן האט נאך געמאכט זנות זענען די חברה שוין געווען אפגעהיטענע מענטשן. ער האט נאר א פראבלעם, ער ווייסט נישט וואו צו לייגן זיבעציג טויזנט נושרים ווייסט ער נישט, ער כאפט נישט אז די חינוך האט זיך אנגעהויבן די פראבלעם האט זיך אנגעהויבן אין חדר, אז מ'האט געלאזט מ'זאל מאלעסטן קינדער און אויך אין די זעלבע צייט האט מען געלאזט אז מ'זאל זיי נישט לערנען קיין פאך, מ'זאל זיי נישט לערנען קיין שפראך. דאס איז די פראבלעם, מיינט ער, מ'עט זיי שיקן מיליטער אום זיך לערנען א פאך, דאס איז נישט קיין סעלושען, אבער נעווערדעלעס זיין צוגאנג איז ראנג, אבער אהרנ'ס איז זיכער ראנג, ווייל אהרן טוט דאך די זעלבע היינט, און ער געט נישט אבאכט אויף זיינע אייגענע מענטשן, נאר וואס, און יענעמ'ס פראבלעמען איז גרינגער צו טראגן, ווען דו האסט א פראבלעם מיט פינף דאלער דו האסט נישט צו פארן מיטן טרעין האסטו א פראבלעם, אבער ארץ ישראל'דיגע פראבלעמען איז גרינגער ווייל ס'איז יענעמ'ס פראבלעם, הונדערט מיליאן דאלער איז נישט קיין פראבלעם פאר דיר, אהרן וועט זיך אריינמישן זיין. נאז אין יעדן טינופת, און ער וועט אפ'הרג'ענען אלעס, ער וועט עניוועי נישט געווינען, ער וועט נאר אויסגעבן געלט פאר גארנישט, און דער סוף וועט זיין אז די קינדער נישט דא און נישט דארטן וועלן זיין מסודר. און דעם טעם פארוואס ער וועט נישט געווינען איז, ווייל די גאווערמענט דא אין אמעריקע און אין ארץ ישראל ווייסט וואס די פראבלעם איז, און אונז זאג מיר זיי, און זיי ווייסן פונקטליך וואטס גאואינג אן, און ווילאנג עטץ פאררעכטס נישט ענקער פארט, האלטן זיי ענק פאר לאו לייפס, דער נאט ווילינג טו סיט דאון וויט יו פיפל. איך האלט אז זאלסט גיין צו די מדינת ישראל און זיי זאגן ליסען, ווי וואנט היער וואט יו סעל, לאמיר הערן ווי אזוי אונז קען מיר עס פארעכטן, און ממילא וועט עס אן א שום שלעגערייען דורך גיין. האבן געכאפט צוויי בחורים שלאפן רופערט און גיין טוביה חטא זונטאג מאנטאג מיט צו געבן קאנגרעטשולעישאנס מיט קאנדאלענסעס, ליסען, זיי וועלן איינזעצן די גאנצע מדינה, אויסער דעם זיי ענק צונעמען דאס געלט אויכעט. און זיי וועלן ארויפלייגן שטייערן, ווער ס'גייט נישט אין מיליטער דארף צאלן פאר זיין ריעל עסטעיט פאר די פראפערטי הונדערט פראצענט, וואס וועסטו דעמאלטס טון? ניין ניין ניין אז זיי זענען שטערקער, רעד דיר נישט איין זיי זענען נישט שטערקער, זענען שטערקער פון א ביליאן און א האלב אראבער, ארייט זיי זענען נישט שטארק גענוג וואס זיי האלטן אין איין כאפן מכות, און די סוף וועלן זיי קאלעפסן, אבער פון ענק זענען זיי זיכער שטערקער, דארף זיך אראפ זעצן אן פרענדלי טערמס, רבי יוחנן בן זכאי האט געזען אז די בריונים האבן אנגעדרייט? זיי גייען זיך איבערבעטן מיטן פרץ, מיטן קייזער. וויאזוי זאגט אונזער הייליגער רבי, ער ברענגט צו דעם רמבן, דרײַ זאכן האט זיך יעקב אבינו צוגעגרייט לדורן, לתפילה, למלחמה, זאגט דער רמבן, למלחמה הייסט לברוח ולהינצל, צו אנטלויפן. אפשר דאס טייטש, אפשר לויפטס אוועק פון ארץ ישראל, איך שריי דאך אז דא אין אמעריקע וועט מען אויך נישט קענען אנהאלטן, איך פאר ארום אין די סטעיטס, איך מאך איבעראל מקוואות, איך זאג דרשות קעגן פעדאפיילס, פֿערציק טויזענט דאלער די עוורידזש הויז אין אמעריקע, א ביוטיפול הויז פון פֿופֿצן הונדערט סקווער פיט, ווארם פלעיס, דאס מיינט מען רעכנט נישט דעם אינדרויסן, דעם סאן דעק מיט די אנדערע זאכן. עס איז אונטערגאנג, ווען נישט סעקשן עיט זעמער אלע שוין אין דר'ערד. און אויף דא סעקשן עיט און אויף אפאר ביליגע הייזער דא די פראדזשעקטס וכדומה קען מען נאך פאנקטשענירן פיקטישעסלי, וועלעכער יונגערמאן קען ווער מאכט היינט צוויי טויזענט דאלער רענט צו באצאלן? סאו בעסיקלי עטס גנב'טס, מ'קען ענק כאפן, עט די ענד אוו די דעי האט עטס נישט קיין עקסטרע סעיווינגס מען דארף באלד חתונה מאכן קינדער, און וואס האט עטס דעם גרויסן גליק עטס וואוינטס אין ווילימסבורג, וואס געבט ענק ווילימסבורג, וואס האט עטס אין ווילימסבורג? יעצט קומען נאך די חיות און ס'ווילן ארויסנעמען דעם עולם דארטן, איך ווייס אין בלומבערג, קודם האט מען שוין אפגעשטעלט דאס בויען, און דאס קאסט מיליאנען צו פייטן, די הויז וואס האט געדארפט קאסטן צוויי הונדערט טויזנט גייט שוין קאסטן פֿיר הונדערט טויזנט, איז דאך שוין מאנרא ביליגער, ס'איז נישט דא קיין געהעריגע טרענספארטעישן, ס'דויערן יארן ביז מ'וועט עס צושטעלן, און נאך אן עקסטערע האלבע שעה צו פארן פון די שטאט. היינט דויערט עניוועי צו פארן אויף מאנסי דויערט היינט צוויי שעה און צו פארן אויף מאנרא דויערט דריי שעה שטעל דיר פאר נאך פארן אויף בלומינבערג דא גערעדט די וואס פארן אין די ראש אווערס. ס'איז אזא מין אנבעליוועלדיגע עינוי הנפש אזוי ווי מצרים וימררו את חייהם בפרך, פרך הייסט פאר'ך אהער פאר'ך אהין אינדערפרי פאר'ך אריין אין שטאט און ביינאכט ארויס. רבותי איך זאג ענק מיסיסיפי, לואיזיאנע, און אפילו פלארידע, די רבנים האבן געגעבן אן איסור, היינט מוז מען דארט וואוינען, דארט איז דא געגנטן ווי ס'קאסט גארנישט, אין טעקסעס קענט עטס פארן, און עס איז אזויפיל שיינע שטעט צו צו פארן, עטס האטס ענק אריינגערוקט דא, און עטס ווילטס ווינטער פיטערן די קינדער מיט ענטעבעיאטיקס און פארטיג, און עטס האטס גארנישט דערפון. דער אינגערמאן וואס ארבעט פאר זיך צו דער וועלפעיר רעסיפיענט קען דאס האבן דארט אויכעט און דארט איז אויך דא סעקשן עיט נאך מער פון דארט קומט די געזעץ אז איינער קען האבן אן אייגן הויז און קאלעקטן סעקשן עיט אויף זיין הויז וואס דארפסטו עס געבן פארן לענדלער פלאס די לענדלער איז א גנב און רעכנט נאך צו נאך טויזענט דאלער אינטערן טיש. וואס דארפסטו דאס האבן קענסטו פינף יאר אין צען יאר ארום האסטו אן אייגן הויז. יעצט דאס זאלסטו צו אלע וויסן קיינער טענקט נישט און גארנישט אומזיסט. סאטמאר וויל יעצט בויען אין בלומבערג, דא ליגט גבירים מיט מיליאנען דאלער צו מאכן, און אפשר איז דארט דא גאר א בית החיים אויכעט, ווער ווייסט. יעצט וויל איך ענק פארציילן, ס'איז דא אין ניו דזשערסי האבן געוואוינט טויזענטער און טויזענטער אידן, און דארטן פלעגן אידן האבן אסאך בתי חיים'ס אין ניו דזשערסי, און אלע בתי חיים'ס זענען געווארן ליקווידירט ווייל די אלטע זענען אויסגעשטארבן און מ'האט עס פארקויפט פאר יונגע מענטשן, פאר אינוועסטערס וואס האבן דארטן אוועקגעריקט די מצבות און געגראבן. ס'איז דא א געגנט וואס הייסט נארט ארלינגטאן ניו דזשערסי, דארט איז דא א סעמעטערי וואס ליידער ליידער די אלטע זענען אויסגעשטארבן, די ריעל עסטעיט גייט ארויף, די לאנד קאסט טעקסעס מיט אלע אנדערע זאכן, די אפקיעפ קאסט געלט, די שכנים ווילן נישט וואוינען לעבן א פארלאזטן בית החיים. בקיצור, ס'איז אריינגעפאלן די גאנצע נארט ארלינגטאן דזשואיש סעמעטערי איז אריינגעפאלן אין דיסריפעיר. ווייל ס'איז אסאך יארן וואס ס'איז געווען נעגלעקטעד, קיינער האט נישט צוזאם גענומען געלט דערפאר. יעצט איז אזוי, פֿיר עיקער איז גרויס דער בית החיים, ס'באגרעניצט זיך אין די שטאט קירני און נארט ארלינגטאן, און די שכנים ווילן עס אראפרייסן, און ס'איז נאך דא עפעס איין אלטער מענטש, וואס ער איז נאך פון די אולטיימערס, שרייט ער אז אין האדסאן קאונטי געווען א סינעגאג מיט א דזשואיש פיונעראל פלאץ, ס'האט אנגעהאלטן צעניגע און צעניגע יאר, היינט איז נישט דא קיין זכר, אלע סעמעטערי אונערשיפס פאלן אוועק ווייל די אלטע שטארבן אויס, און ס'איז אלץ נאן פראפיטס, און נאכדעם טוט מען דאס ליקווידעיטן. און דעטס די ענד אוו די האול טינג, יעצט די אידן קענען זיך אפילו נישט נעמען שלאגן ווייל מען שרייט וועיט א מינוט וואט אר יו דואינג אין איזריעל, ס'דא יעצט א מוראדיגע קאונטער אטעק אויף די אידן, עטס טוטס די זעלבע יעצט, כ'האב ענק דעמאלטס געזאגט קומט אז ס'איז א גויאישע בית הקברות און די גוים וועלן אויפגראבן אידישע בתי קברות און זאגן אז עטס מעגטס אויפגראבן אונזערע מעגן אונז אויפגראבן ענקערע, קומט עטס אז ס'איז א אידישער בית הקברות עטס טוט זיך די זעלבע. איז דא א איד וואס הייסט סענפארד עפשטיין זיבן און זיבעציק יאר אלט ער האט זיך אלץ אומגעקוקט אויף דעם בית החיים פֿינף און צוואַנציק יאר און ער האט עס גע הי קעפט אן גאוינג וויט איט יעצט האט אלץ אויסגעפעלט געלט אבער עס האט נישט אויסגעפעלט אזוי מען זאל עס וועלן צושפארן ס'דארף זיין פאן מיינע קאזינס האבן חסד של אמת זיי באקומען בתי חיים'ס און זיי באגראבן טויטע מיט מסירת נפש עווענטשעלי די ענד אוו די דעי גייט זיך עס אויכעט אויסלאזן די זעלבע מען האט עס פארקויפט און אויפגראבן. איך פלעג ארום פארן אין יוראפ כ'האב פערציג בתי חיים'ס מיט הרב ר' בנימין זאב זוסמאן איבערגעפיקסט, היינט קום איך אן אויף איין בית החיים העלפט האט מען פארקויפט פאר א באנק. ס'איז נישט געווען קיין קברים האבן זיי געזאגט צו קיינער ליגט נישט דארטן איך ווייס קלאר אז מ'איז יא געלעגן דארט נאר קודם גנב'עט מען אראפ די מצבות און דאן זאגט מען ס'איז דאך עניוועי נישט דא קיינער וואס ער ליגט דאך, סאו די זעלבע פראבלעמען גייען זיך אנהייבן איבעראל, כ'גיי ענק זאגן א סוד, עטס גייטס אלע לאכן, מ'וועט נאכאמאל ארויפגראבן דעם סאטמארער בית החיים אויסגראבן ווייל די ריעל עסטעיט וועט זיין צו טייער און ס'וועט זיין צופיל טעקס און ס'וועט זיך נישט לוינען צו האלטן א בית החיים. אפשר אז זיי וועלן זיין גענוג ערליך וועלן זיי איבערלאזן דעם רבינ'ס מצבה מיט דעם רבינ'ס אוהל און די איבעריגע גייט מען אלעס אראפנעמען וואס מ'וועט טון דערמיט אדער בויען הייזער אדער מ'וועט לייגן נאך א לעיער מיט מענטשן. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האב איך א זיידן וואס ער ליגט אין טבריה, כ'האב א זיידן און א פעטער זענען געפארן פון חוץ לארץ ווייל זיי האבן נישט געוואלט זאלן זיך דארפן דרייען גילגול מחילות ביז ארץ ישראל, קום איך דארטן אין בית החיים טרעף איך דארט איינעם וואס ארבעט פאר די וועל ביאינג פון בית החיים, איך זע מען האט אין גאנצן בית החיים די אלטע מצבות האט מען שוין צענומען, מען האט אריינגעגראבן אין דר'ערד זעט אויס מען האט ארויסגעגראבן די מצבות מען האט זיי געטראגן ערגעץ אין א דאמפ. און מ'האט אויך די אלע ביינער מסתמא אויך ארויסגעגראבן, אבער איך ווייס נישט, כ'נעם נישט קיין אחריות דערויף, מ'זעהט א ריזיגן דיטש, און דארט פארקויפט מען פלעצער, האב איך געוואלט קויפן, פרעגט פרעג איך דעם וואס ער פארקויפט פרעג איך אים ווי קען איך קויפן, זאג איך דא האב איך א זיידן מיט א פעטער, פרעגט ער דו ווילסט ליגן אויפן זיידן צו לעבן זיידן, ווי דו ווילסט, ס'קאסט פערציג טויזנט דאלער א קרקע, כ'דארף דאך האבן צוויי פאר מיין ווייב איז אכציג, נישט וואס איך דארף, איך בין שוין ברוך השם מסודר, כ'האב נאר געוואלט זעהן וואס דארט גייט פאר. איינער האט זיין טאטן האט ער גענומען די מצבות מיט אייזענס אין אריינגעשטעקט אין דער ערד אין געבויעט פון אויבן מ'זאל'ס נישט קענען ריקן מיט א בולדאוזער, און נאכדעם פרעג איך יענעם ני זאל איך קויפן דא זאגט ער די משוגענער די די זעהסט די אלע מצבות וואס די זעהסט דא די נייע די זענען נישט קיין שומרי תורה מצוות זענען פון די שטאט טבריה מען מיז זיי געבן דא פלאץ מען געט עס אומזינסט דאס איז דאך א חלק פון ביטוח לאומי ביפאר יו נאו זאגט ער דא זיין אלע אלע דארט ליגט דער הייליגער בעלזער רב'ס זון. דער בילגורייער רב, דארטן ליגט רויזע דעם רעבינס טאכטער, און דארט ליגט דער סאסובער מיט זיין אנדערע ווייב, זיי ליגן איינס לעבן ס'אנדערע, דאס אלעס גייט ווערן אראפגעווישט, ס'אזא קליינער בית החיים, ס'ליגן נאך תלמידי בעל שם נאך פון צוויי הונדערט און פופציג דריי הונדערט יאר צוריק, און אלל אוו א סאדען איז דא פלאץ, יו דזשאסט העוו טו פעי די פרייז. יעצט דער עפשטיין וואס ער נעמט קער פון דעם בית החיים שרייט קלאר, ער איז זיבן און זיבעציג יאר אלט, ער זאגט. צענדליגע בתי חיים'ס האבן דא קאלעפסט, מען האט אלע טאמבסטאונס, זיי האבן זיך געבויגן און אראפגעפאלן, האט מען אלע אויפגעהויבן, מען האט זיי אוועקגעטראגן, מען האט געמאכט א שיינע רעזידענשאל עריע און א גוטן פורים מלך. דעטס איט. און מען דארף זארגן, פונקט אזוי ווי מען זארגט אז מען זאל באגראבן די טויטע, משל חסד של אמת, דארף מען זארגן ס'זאל זיין פאנדס וואס זאל דאס אויסהאלטן. כ'בין געווען, די וואך האט מען מיך גערופן צו די עף בי איי, עפעס זיי האבן געוואלט זיך אראפזעצן וועגן טשיילד אביוז, זע איך עפעס א ריזיגער בילדינג, ס'איז די מאוסט שענסטע בילדינג וואס איז דא, ליין איך אינדרויסן, ווייל איך געדענק, איך קען דאך מאנהעטן, איך געדענק דארט איז געווען א בית הפייגער. ר' משה פיינשטיין פלעגט דארט גיין תשעה באב ווייל ס'שטייט אין שולחן ערוך אז אויב ס'איז נישט דא קיין צלמים זאל מען גיין אפילו אין א גוי'אישן בית הפייגער, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, ר' משה פלעגט דארט גיין, ס'האט מיר דערציילט א תלמיד, א רב. דעמאלטס איז צו אים צוגעקומען איינער און געזאגט, רבי, איך בין פארכאפט אין משכב זכר, ס'איז תשעה באב, איך וויל ארויסקריכן, האט ר' משה א שפיי געטאן, פוי! און האט אים געהייסן ער זאל אוועקגיין, און האט אים געזאגט, אייער קידושין, טאמער האט איר א פרוי, די קידושין איז נישט קיין קידושין, זי מעג רואיג חתונה האבן מיט אן אנדערן. דער תלמיד האט עס געהערט, אלל אוו א סאדען זעה איך דארט איז געווען די בלעק עפריקען, גרעיוויארד, ס'איז שוין אלט הונדערט פֿופֿציק צוויי הונדערט יאר, ווייל מ'האט זיי נישט געלאזט די שווארצע אין אמעריקא, האט מען נישט געלאזט זיי לייגן אין א געהעריגן אויפן בית הפגר, האט מען האט מען זיי דארט געלייגט, היינט איז דאס געווארן, דארטן קאסט א סקווער אינטש קאסט פֿופֿציק מיליאן דאלער, ס'איז די שענסטע געגנט וואס ס'איז דא. ס'איז דארט פונקט קעגן איבער די פעדערל בילדינג, טווענטי סיקס פעדערל פלאזע, א ריזיגער בילדינג, האט מען איבערגעלאזט א קליין שטיקל אין די פראנט זאגן דא איז געווען דער בית הפגר, דא האט מען געלייגט די אלע בלעק עפריקען אמעריקענס, דעטס איט, די בילדינג איז הויך אפשר פערציג פיפציג שטאק, די שענסטער בילדינג דאס אריינגיין, ס'איז אזא סעקיור בילדינג. מען מוז זיך אלעס אויסטוהן און נאכדעם מוז מען זיי געבן די דרייווער לייסענס, עס איז מורא'דיג וואס דארט טוט זיך, און דו מוזט ווערן אריין גענומען פון אן עף בי איי עידזשענט, ווייל דאס איז די עף בי איי, עס איז אויך דא די טעקס, די איי אר עס מוז דיך איינער אריין נעמען, דעטס גאנע בי די ענד פון די אלע זאכן עניוועי, סוף כל סוף טאמער מען קוקט זיך נישט אום. יעצט, אמעריקע האט געזאגט אונז וויל מען נוצן דעם בית הפגר, זיי האבן ארויסגעגעבן חדשים מיט יארן ווער איז דא דיסענדענטס פון די מענטשן, עס האט זיך קיינער נישט געמאלדן. מיר האלטן א בית הפגר פאר קיינעם נישט אין א פלאץ ווי ס'קאסט פֿופֿציק מיליאן דאלער א פוט, א סקווער פוט, העי! נאובאדי איז גאנא סטאפ דיס, קענסט עס נישט סטאפן. עניוועי, אונז האמיר נאך אסאך אסאך צו טון, נאר וואס אונז זעמיר ביזי, אין ארץ ישראל גראבט מען טויטע, און אונז זעמיר ביזי אז מ'ווארפט ארויס בחורים אין ארץ ישראל און אז זיי גייען אין מיליטער. ס'איבעריג איז דא טויזענטער זאכן וואס מ'דארף נעמען קער, קיינער נעמט נישט קער, אגודת ישראל, זיי זאגן זיי טוען פאר אידישקייט, טוען גרויסע זאכן. זיי טוען גארנישט נאר וואו ס'ליגט כבוד און געלט. קעגן פעדאפיילס ווילן זיי זיך נישט אריינלאזן ווייל ס'ליגט נישט נישט קיין כבוד און נישט קיין געלט. יעצט דא נאך א וויכטיגע נקודה, איך רעד דאך מיט די פרייע חברה אויכעט. זיי פרעגן אלע וויאזוי דאס אז אהרן און זלמן לייב האבן נישט געקענט מאכן די אסיפה אויפן זעלבן פלאץ, פארוואס מוז זלמן לייב עס מאכן אין שול און אהרן גייט אין די גאס. זעהן זיי דאך אז דא איז דא א ספליט, איר זאלט וויסן סאטמאר איז געווען אזא פאוערפול ארגענעזעישן שוין הונדערט יאר, וואס האט אראפגענומען סאטמאר אינגאנצן איז דער ספליט, ווייל פון ביידע זייטן לאכט מען אראפ קאלט מען חו, בעט דיך איבער מיט סאטמאר און עס קומען מ'וועט דיך אננעמען פאר אן אנערקענטן מענטש, דו ביסט דאך, דו ביסט א היראו, זוך אין די פערדי ווער איז סאטמאר. זאליקא? אראני? אפשר איז עס גאר דער ממזריקא, דער רבי פון די טאטע פון די ממזריקא, חיים שיע? ווער איז סאטמאר? און אז דו האסט דיך איבערבעטן מיט איינעם ביסטו דאך אטאמאטיש ארויסגעפאלן ביי די אנדערע. די זעלבע שפילן יעצט די ציוניסטן. זיי זאגן אז די חברה קענען נישט אינאיינעם מאכן א פראטעסט, זיי זענען צוריסן צושליסן אונז האמיר מורא האבן פאר זיי. אהרן האט דאך גוט געזאגט. דעמאלטס האט מען געדארפט אונטערשרייבן קעגן מיר, האט מען גענומען מענדעלע חזר ער זאל אונטערשרייבן מיטן סאטמארער דיין פרידמאן באטשי. די צוויי מענטשן וואס האבן נישט גערעדט איינער מיטן צווייטן. זאגט מענדעלע חזר איך קען דאס נישט טון, דו האסט דאך מיין טאטן אראפגעברענגט. זיי האבן געמאכט צווישן הונדערט און פופציג שילן וואס איז דא אין מאנרא קען אהרן אין דריי פערטל פון זיי נישט אריינגיין. האט מען אים אבער געזאגט דו מוזט פארשטיין, אין די זאכן ארבעט מען אינאיינעם, ווייל טאמער מען וועט זיין צו צושפליטערט, דעמאלטס וועט מען קיינמאל נישט געווינען די מלחמה, זיי וועלן עס נישט געווינען אזוי אויך נישט, ווייל זיי זענען דר'ערד-ליגער, זיי כאפן נישט ווען זיי זענען צושפליטערט קומען זיי עניוועי אין ערגעציש אן, און ווען זיי זאגן פארקערט ווי דער דבר השם וועלן זיי אויך אין ערגעציש אנקומען, ווייל ס'איז נאך דא אידן וואס זיי ווילן הערן דעם דבר השם, אבער ווען מ'איז צושפליטערט, די ציוניסטן זיצן און לאכן, דער מאכט אין שול אן אסיפה, און דער אנדערע גייט ארויסגיין אין די גאס. זיי פרעגן וואו וועט חיים שיע גיין? חיים שיע וועט גיין אויפן דאך פונעם עמפייער סטעיט. אונז האמיר צובראכן דעם רעבנס האראוואניע, נישט געבליבן קיין זכר. נאר ר' אלטר משה גאלדבערגער רעדט נאך פונעם רעבנס שיטה און פונעם רעבנס דרך. און אים האבן זיי דאך אויך ארויסגעווארפן פון כלל ישראל. סאו ווער איז באמת געבליבן יעצט? אויף וואס האט זיך דער רבי געפלאגט? ארייט ער האט זיך געפלאגט ווייל ער האט געוואלט אויפשטעלן דאס אידישע דארף צוריק ווי ס'איז געווען, אבער. וואס איז געשען נאך דרייסיג יאר נאך זיין פטירה? קוק ווי מ'האלט מען. עניוועי, יעצט וועמיר גיין ווייטער. ס'איז דא אסאך וואס האבן אויסגעהערט דעם אינטערוויא אויפן ראדיא און זיי שרייען ביסט דאך אזא מחלל שם שמים ברבים דערציילסט וועגן די מקוואות וואס טוט זיך מיט די אלע זאכן פרעגן זיי צו וואס פעלט עס אויס? זאג איך ענק צוריק הערטס אויס איך האב ענק געבעטן יארן מיט בריוון נאכדעם האב איך גערעדט נאר אויף א האטליין עטס האטס געוואלט גיין אין מלחמה עטס האטס ענק איינגערעדט עטס וועטס איינהייבן סאו האמיר נישט קיין ברירה נאר אנקומען צום גוי. און נאך א זאך, וואס פעלט אויס עטס זאלטס גיין פראטעסטירן אז מ'נעמט בחורים אין מיליטער? אבוויעסלי ווייל דאס האט אונז די רבי געלערנט, אז מ'זעהט אז די אידן זענען עובר אויף די תורה דארף מען זאגן פאר די גוים אונז האמיר נישט קיין חלק מיט זיי, דא נאך דא נאך מער, נישט נאר מ'זאגט מ'האט נישט קיין חלק, נאר זיי קענען העלפן, די עף בי איי האט זיך יעצט דא אריינגעמישט, זיי האבן נישט געוויסט אז מ'גייט דא נאקעט אין קיין מקוואות, זיי האבן נישט געוויסט די אלע זאכן, איך האב עס אויסגעזאגט, סאו האפט מען מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז ס'וועט עס אפשטעלן. כ'האב ארויפגעלייגט דארטן וועגן דעם פאלאטשעק. א גאנצע אריכות, כ'וועל באלד רעדן דערפון, זענען זיי אזוי משוגע געווארן, זיי האבן אריינגעשריבן, זיי האבן ארויפגעלייגט א בלאג, זיי מאכן ליצי ליצנות, זיי האבן איבערגעקאפיעט אפאר מאל יעדעס ווארט וואס איך זאג, זיי האבן אויסגעמישט פון איין דרשה צום צווייטן, די זעלבע האבן די שקצים געטון דעמאלטס ווען זיי זענען ארויס מיט א איסור, מיר האבן געזאגט רבנים, איך האב געהערט גאנץ אנדערע זאכן. מ'האט אריינגעמישט א ווארט פון דא א ווארט פון דארט און אביסל האט מען אליינס אריינגעלייגט, כ'זאג דאך דעם עקשטיין דעם וואס ער קען נאכמאכן גוט דעם ברוך משה און ער האט אויפגעקאלט בערל פרידמאן דאס זעלבע קען מען נאכמאכן נחום ראזענבערג און מען האט פארקויפט די רבנים שטיין מיט עוולות. מניוולת רעד איך, מניוולת. עטס האטס געטוהן מניוולת, נישט איך האב גערעדט מניוולת, מען האט געדארפט אויפקלערן די אלע קינדער. עניוועי, יעצט גיי איך רעדן אביסל וועגן די. מחאה פאר'ן לאפאטשעק און וויאזוי די אלע חזירים מיט די משפחה פון די חזירים האבן זיך צעלאזט און זיי ווערן ווילד. עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. פאריגע וואך פרשת שמות האב איך געדארפט ענטפערן פאר דעם לאפאטשעק דער האט זיך געמאכט מיט א בלאג און ער איז מסביר אז אים טוט וויי פאר מיסיס וועבערמאן מיט אירע קינדער און ער כאפט נישט אז מיר טוט וויי פאר די וויקטימס מיט זייערע קינדער. סא ס'האט געדויערט אביסל לאנג ביז איך קען צוקומען צו אסאך וויכטיגע זאכן אויף די נייעס וועגן פעדעפיילס און נאכדעם האב איך געדארפט רעדן וועגן די געפערליכע רשעות וואס סאטמאר טוט, זיי בעקן די וואס זיי מאכן די חטוטי שכבי. זיי ווילן דוד שמידל מיטן פידל זאל צוריקקומען און ער זאל זיין באלעבאס, ער האט אלע יארן געגראבן, ער גראבט יעצט אין נשר, נאר פאר סאטמאר קענסטו איינרעדן וואס דו ווילסט, וויבאלד ס'האט צוטוהן מיט מוחה זיין קעגן איינעם, זענען זיי שוין דא די ערשטע, זיי נעמען גראד די לייצן אין די הענט און זיי גייען שוין יעדן שטראפן, איי דו טוסט דאך אויך דאס זעלבע צו דיינע מענטשן וואס זיי טוען עס ערגעץ אנדערש אויך, דאס איז נישט קיין סתירה, זיי קומען צו אזא פונקט וואס מ'האט אונז אזוי אויסגעלערנט אז ס'איז נישט קיין סתירה. איך קען גיין טוהן כל דבר אסור, אבער אויף יענעם וויל איך שרייען. סא דאס האט אלעס גענומען אביסל צו לאנג, דארף איך יעצט צוקומען אביסל צו די פעדעפיילס, דאס איז אונזער מלחמה. קודם האב איך געוואלט זאגן, פאריגע וואך פרייטאג איז געווען א געשיסעריי אין א סקול, עס איז געווען אין קאלאראדא, דער גוי איז געקומען מיט א גאן, ער האט עס נישט באהאלטן, די סעקיוריטי אויף די טעלעוויזשאן, אויף די סירקיט טעלעוויזשאן האט מען עס געקענט זעהן, ער איז געקומען אנגעוואפנט, ער האט געהאט הענד גרענעידס, ער האט געהאט אלעס, ער איז געקומען רעדי אזוי ווי א סאלדאט גייט אין פראנט, און ער איז אריין און ער האט געזוכט דעם טיטשער, עפעס א טיטשער פון די לייבערי, און ער האט, דערווייל האט ער אויפגעפלאצט איין גרענעיד, ס'האט אנגעהויבן צו ברענען צוויי דריי בוק קעיסעס, ער האט געשאסן צוויי קינדער, איינער איז קריטיקעל פארוואונדעט, דער אנדערער איז שוין. אהיים געגאנגען דעם זעלבן טאג. ווען ער האט געזען ער איז אין א מצוקה אז ער איז אין א ענגעניש, ער איז שוין אויף צרות עס קומען שוין די גארדס אים אויווער פאוערן, האט ער גענומען און ער האט זיך געשאסן. יעצט א יאר פאר דעם מיט א טאג געריקט איז געווען אויכעט אין א סקול ווי א גוי איז אריין געקומען און ער האט געשאסן אסאך קינדער. איך וויל ענק דערציילן א מעשה. פאראיאר איז געפארן א יונגערמאן ערגעץ אין אפסטעיט צי אין פענסלעוועניע און ער האט געקויפט א גאן, א גרויסן גאן, וואס דאס קען מען קויפן ליעגל איך מיין אן א פערמיט אויך, און דאס איז געמאכט אויף צו פאנגען חיות, צו שיסן חיות. ער קומט אריין אין מאנסי און ער זאגט פאר א חבר קוק זעסט איך האב געקויפט די גאן, פרעגט ער אים צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער דער און דער רב האט מיך מאלעסטעד, און איך גיי אים שיסן, ער זיצט אויבן אן, איך גיי ארויף אין ווייבער שול, און איך גיי אים שיסן. פרעגט אים דער חבר, זאג מיר דו, וויפיל מאל האסטו שוין געיוזט א רייפל? זאגט ער, קיינמאל נישט. זאגט ער, לאמיר דיר זאגן וואס גייט געשען, דו גייסט שיסן פינף מענטשן פון מזרח, און דער ווער ס'האט דיך געטאטשט, דעם וועסטו פונקט נישט כאפן, בעט איך דיך א טובה, לייג עס אוועק און פארטיג. דער מענטש האט זיך אויסגערעכנט אז ער איז דאך גערעכט, איך וועל נאך הרג'ענען ביי א גאנצע שטאט מענטשן, און פונקט דעם נואף וועל איך נישט כאפן.
זיך מיישב געווען ער טוט גארנישט, אבער דאס איז די פעין וואס איז באטלד אפ אין יעדן קינד. ליידער גייט מנהלים מיט די מחנכים באהאלטן אלעס און מאכן פונעם קינד אש און פארעך, שמוץ, דירט, גארנישט, און דעם חזיר זעצט מען אויבן אן, סאו האו לאנג דו יו טינק איטס גאנע טעיק אז דאס גייט אזוי בלייבן? עווענטשעלי איטס גאנא קאם אוט, עווענטשעלי וועט די חברה אנהייבן צו נעמען ריווענדזש, דא איינער, איך ווייס נישט זיין נאמען, ער איז א וויקטעם, ער האט אנגעהאקט דעם יואל וועבער, איז יואל וועבער אנטלאפן אויף ארץ ישראל, ער האט א מזל ער האט אים נאר אנגעהאקט, סאו און עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין רבנים, ענקער וועג ווי עטס האט געפירט ביז יעצט צו נעמען א קינד און דיפעים און מאכן פון אים כל החוזק און נעמען דעם חזיר און טאנצן מיט אים און כאפן פון אים אפאר. דאלער, איטס דזשאסט נאט גאנא ווארק ענימאר, קודם די לאו סיסטעם איז שוין ווי מען זאגט גיערד אפ וואס דא גייט פאר, און נאכדעם די ווייעלענס איטס גאנא סטארט. יעצט כ'האב געזעהן אויף א קליפ ווען מען האט פארהערט דעי אלע סייקייעטריסטס סייקאלעדזשיסטס האבן געוואלט אויספיגערן פארוואס דער מענטש איז געגאנגען זוכן דעם טיטשער, האבן אלע געזאגט כולם פה אחד, קען זיין ער האט אים סעקשועלי אביוזד, דער איז נאו דאוט דעט דיס איז וויי הי וואס עימינג פאר דעט טיטשער, וואס וואלט אים געגעבן א שלעכטע מארק, הי העפענד טו האב גאטן גוד מארקס. און דאס גייט זיך אויפהערן, און איך וויל ענק נאכאמאל זאגן, די מאר יו גאנא פול די סטרינגס, די ווארס אף איטס גאנא געט. בעסיקלי איז עס שוין היינט אויכעט ווי מען זאגט אוט אף קאנטראל, די, א רב האט נישט היינט קיין כח מער, ווען איינער קומט אריין, ער זאגט די רב האט אים געזאגט, היינט לאכט מען, די רב איז גארנישט, ס'איז א שאנדע היינט צו זיין א רב, רב האט געזאגט ווער איז די רב, וואס האט ער זיך אריינצומישן דא, ענד דעטס וואט יו אר גאנא העוו טו סטארט מעקינג פיס וויט, די אלט אזיאטישע מארמאראשע דרכים וואס מ'האט געגעבן א פראסק דאס קינד אין פנים, איטס נאט גאנא ווארק ענימאר, ענד די סונער יו רילייז איט, די בעדער אף יו וויל בי. ס'דא איינער. ער הייסט מעני וועקס, WAKS, קוקטס אים נאך אויפ'ן אינטערנעט. ס'איז דא א צווייטער וואס ער איז א לאבאוויטשער, זיי זאגן ער איז געווען נאר א, כ'ווייס, ביי די טיר, א סעקיוריטי, כ'ווייס צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך דיך היינט גארנישט. ער הייסט דוד סיפרס. בקיצור, דער מעני וועקס, איך האב אים געטראפן ווען איך בין געווען אין אוסטראליע, איך בין דארט געווען פאר א מקווה, און איך האב געזאגט דארטן א מורא'דיגע דרשה, זיי האבן געמיינט איך גיי רעדן פון הלכות מקוואות האבן זיי מיך געלאזט רעדן, דערווייל ווי ווער, איך קען דאך נישט קיין הלכות מקוואות, העי ווען זיי קאלן מיך אפ אין ווילימסבורג וואלטן זיי געזאגט איך האב קיינמאל קיין מקווה נישט געבויעט, איך קען נישט הלכות מקוואות, מענדעלע חזר ער קען, ער געבויעט יעצט א מקווה, כ'האב א קאמפלעינט איך גיי עס זאגן אבער איך נעם נישט קיין, איך נעם א דיסקלעימער איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איינער זאגט ער האט געזען אין לעבאוויטש עפעס אזא שיינעם גלאזערנעם פענסטער, דארט ווי די פרויען גייען אראפ צו טבילה, האט ער עס אויך געלייגט, האט מיך א צווייטער געזאגט אז ס'איז א פראבלעם ווייל די אראפגאנג מאכט אז די מקווה אידענע זאלן נישט קענען געהעריג זעהן די פרוי וואס זי גייט אראפ, יעצט איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, קען זיין ס'איז סתם פאלטש אינפארמעישן, און קען זיין אז די קוקערין גייט אראפ אויכעט, ווייל איך ווען איך דעזיין אלע מיינע מקווה'ס וועט עטס זעהן, א מקווה איז לאמיר זאגן ברייט פֿינף פיס, נעם איך צוויי און א האלב פיס די פרוי זאל קענען אראפגיין, די אנדערע צוויי און א האלב פיס מאך איך אויך צוויי אדער דריי סטעפס, ווענדט זיך ווי הויעך די וואדער לעוועל איז, אז די מקווה אידענע קען אראפגיין צוויי אדער דריי סטעפס, ביז ממש אראפ, און זי קען זייער קלאר זעהן די טבילות, ווייל איך וויל ענק זאגן א זאך, ווען א פרוי האט שווארצע האר קען מען אפשר זעהן, איך האלט אז מען קען נישט זעהן, איך האלט אז ס'איז נישט מעגליך, איך האב עס שוין אויסגעטרייט נישט אויף פרויען נאר אויף מענער, מען קען כמעט נישט זעהן פון די הייעך צו אלע האר איז אראפגעגאנגען, מען קען דאס נישט, בפרט נאך ווען זי איז א בלאנדע, זי איז א בלאנדע פרוי. בלאנד זעהט מען גארנישט אן, ביי שווארץ קען מען עפעס אנזעהן. איז וואס געשעהט איז, אז די פרוי זעהט נישט, א מכה זעהט. איי פארוואס איז מען נישט מאריך עולמות אויף דעם, וויל איך ענק פארציילן. אונז האמיר געהאט א הייליגן רעבן וואס האט אפגעלערנט אז יעדע אידישע טאכטער מוז זיך אפשערן טריפל זירא. נישטא אזא מין זאך ווי האר, ס'שפארט איין, זאל נישט דארפן קעמען די האר אפאר שעה פאר טבילה, ס'זאל נישט זיין קיין קניפן אין די האר, ס'דאך ממש א מחיה, גייסט מיט לאנגע האר, דו געסט דאס קינד צו עסן, דו רירסט אריין דיינע האר, ס'ווערט פארקלעבט, ס'יענער חתונה. סאו, דאס איז שוין א תקנה פון די ועד ד' ארצות, אבער על כל פנים אונזער רבי האט עס אין אמעריקע אריינגעברענגט. ס'איז איינע פון די גרויסע זאכן וואס די רבי האט אויפגעטון בימיו, ליידער נאר בימיו, אז מ'זאל זיך אפשערן אינגאנצן. יעדע אידישע טאכטער האט געוואוסט, זי וויל זיין א חסידיש ווייבל, זי וויל געהערן אין א חסידיש פלאץ, מוז זי זיך אפשערן אינגאנצן, טריפל זירא. די רבי האט נישט געהאט, שטעל דיר פאר, אנדערע זאכן אויף זיין געדאנק, נאר יום כיפור ביינאכט צו שרייען וויי האר איז וויי האר, דאס ברענגט אלע חרבנות אויף די וועלט. עניוועי. למעשה היינט איז נפרץ געווארן אז אפילו די פרומע בית רחל מיידלעך, און אויף די ירושלימ'ער רעדט מען דאך נישט, נאר אפילו די פרומע בית רחל מיידלעך, זיי האבן איין זאך, זיי שערן זיך שוין נישט אפ היינט. טריפל זיראו בין איך זיי שוין מוחל, איך וואלט שוין מסכים געהעריג זיך אפשערן, זיי האבן אלע א אינטש, צוויי, דריי, פיר אינטשעס האר, דאס איז שוין היינט ווערי ווערי קאמאן, ווער ס'האט עס שוין נישט זעט שוין אויס ווי ער איז ארויסגעפאלן פון די פון די גאנצע קלאב. דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל יעדער דארף דאך מורא צו רעדן, דו זאגסט יענער האט מורא צו רעדן, עס וועט זיין ניבול פה, מ'וועט אים זאגן ביי די שלש סעודות תורה אז שלמה הערצאג האט אים דעם קאפ אראפגענומען. אדער דער קלאר, הערשל קלאר, איז דאך א באנדע, א קאנטראלד מאפיא, איטס אנבעליוועבל. סאו קיינער רעדט נישט א מ'דארף זיך אפשערן אינגאנצן, איך געדענק פאר. בעפאר יום כיפור האב איך גערעדט וועגן אפשערן, וועגן טהרה, האבן מיך עטליכע באבעס אנגעקאלט, איך דאנק דיר מורא'דיג, ווייל אזוי האב איך געקענט זאגן מיינע אייניקלעך, ליסן מ'דארף זיך אפשערן, דער רבי האט אזוי געהאלטן. עניוועי, דער רבי האט איין זאך געהאלטן, אין גאנ, די גאנצע תורה האט ער איין זאך געהאלטן, דער עירוב אין וויליאמסבורג איז א פראבלעם, דא, די לצים וואס זיי זענען. ווייל דארט ליגט דאס געלט. אין מאנסי האט ר' מאטעלע געזאגט ער נעמט דעם עירוב אויף זיך, ער גייט צאלן אלע עקספענסעס, דעמאלטס איז דער עירוב כשר געווארן. אברהם מאיר ווייסמאנדל האט אנגעהויבן צו פארפירן ס'איז נישט כשר, די מינוט ער האט אינו געוואלט יעדער איד זאל געבן הונדערט דאלער יעדער וואס אוינט א הויז, די מינוט ר' מאטעלע האט געזאגט ער נעמט עס אויף זיך איז אלעס שטיל געווארן, ס'איז שטיל ממש דו הערסט נישט קיין ווארט. הערשל וועבער'ס פראבלעם איז ער האט געמאכט אן עירוב אין ווילימסבורג האט ער אריינגעלייגט אפאר הונדערט טויזענט דאלער און נישט באצאלט לא יחרץ געלט פאר די רבנים דאס איז געווען זיין פראבלעם. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל זאגט מיר א רב איך קען מאכן אז די גאנצע זאך דער חרם זאל אראפגיין איר דארפט נאר אראפלייגן דא פופציג טויזענט דאלער זאג איך רב איד איך לייג פופציג ס'זאל בלייבן איך וויל שוין נישט ס'זאל אראפגיין די רבנים האבן מער צער פון דעם חרם וויפיל איך. מען זעהט וואסערע שקצים זענען געווען און בפרט נאך יעצט קום איך ארויס מיט א גאנצן היסטערי וואס דא איז פונקטליך פארגעגאנגען ס'וועט זיין באשריבן מיט א פאבליק קאמפאני גוט באשריבן ס'מ'זאל קענען ליינען אידן אויף אידיש און אלע פרייע אויף היברו און נאכדעם וועט מען עס אם ירצה השם איבערטייטשן אויף ענגליש אויכעט און יעדן רב גייט ארויף שמו ושם אמו ושם עירו און אלע שייגעצ'דיג וואס ער האט שוין געטוהן עניוועי לאמיר יעצט אבער גיין ווייטער איז למעשה אז מען האט זיך אויפגעהערט אפצושערן איז עס א ריעל פראבלעם, אז מען שערט זיך נישט אפ איז ווערט עס א פראבלעם, איז במילא אונז האבן נישט געדארפט אזוי ווייט פארפירן וועגן דעם ענין, ווייל סוף כל סוף קיינער נישט געגאנגען מיט קיין האר, איז די קוקערין זעהט אז דער קאפ איז אריין אונטערן וואסער איז אלעס גוט, טאמער אבער שערט מען זיך שוין נישט אפ און דאס צו טון מיט א בלאנדע פרוי, און נישט מעגליך אז מען זאל זען צו אירע האר זענען אונטער וואסער צו נישט, בפרט נאך די האר האבן אזא טבע אז זיי שווימען העכערן וואסער, איז במילא האסטו א סיריעס פראבלעם פון איסורי נידה. מיין זיידע דער רמ ש האט געשריגן אמאל, דער חתם סופר האט געזאגט ביי א פרוי וואס זי שערט זיך נישט אפ אינגאנצן איז א ספק בן הנידה אירע קינדער, מיין זיידע האט אויסגעשריגן ניין רבי נישט ספק ודאי בן הנידה, דעם האנדלט זיך דא יעצט, ווייל נישט נאר די חפיפה איז די פראבלעם, די טבילה פונקט אזא גרויסער פראבלעם. יעצט ער געגאנגען דארטן די די איז איך מאך אז די פרוי זאל קענען ממש קוקן ממש זי גייט אראפ צוויי דריי סטעפס זי קען אבער נישט גיין אויף די סטעפס ווי די טובלת גייט ווייל זי גייט מיט שיך און זי וועט מאכן דארטן אז ס'זאל זיין שמוציג זי וועט מאכן דארטן אז ס'זאל זיין זאמד מיט ערד איז די נעקסטע טובלת וועט האבן א חציצה און די וואס וועט ארויסקומען וועט נישט וויסן צו דאס איז געווען פון פארדעם צו פון נאכדעם הייסט עס אנארבעטן שאלות איז במילא קען זי נישט גיין אויף די זעלבע סטעפס, מאך איך די סטעפס לאנג, אבער יענע סטעפס גייען נישט אריין אינגאנצן ביז די מקווה, זיי גייען נאר צוויי דריי סטעפס אראפ ביז צו די וואדער לעוועל, ממילא קען זי זייער גוט זעהן וואס וויאזוי מען טובל'ט, ס'איז א מורא'דיגע גוטע זאך, כ'דענק כ'האב עס געמאכט איינמאל אין גיבערס איז מען נאך נישט צוגעוואוינט געווען צו דעם, פרעגט מיך איינער וואס איז געשען, האסט געמאכט דא א מיסטעיק, זאג איך ניין דאס איז נישט קיין מיסטעיק, ס'איז דירעקט געמאכט נאר דריי סטעפס אראפ צו גיין מ'זאל קענען גוט קוקן. יעצט ווייס איך נישט צו וויאזוי ס'איז אין די נייע מקווה ביי מענדעלע אמסטערדאמער, און כ'ווייס נישט צו די פרוי גייט מיט, צו זי גייט נישט, צו זי גייט ארום, איך האב נישט געזען, מ'האט דאך מיך נישט אריינגעלאזט, נאר כ'הער זאגן ער האט געשטעלט א גלאז, די גלאז איז פינף פיס הויך און ס'איז זייער שווער די קוקערין זאל קענען קוקן, יעצט טאמער די קוקערין גייט ארום און ארום ביז צו די סטעפס אראפ, דעמאלטס איז עס גוט, און טאמער נישט. עס קען זיין ס'איז א הלכה'דיגע שאלה, באט עניוועי, די חברה האבן פארגעסן אנצוקאלן אויף וויליאמסבורג, נחום ראזנבערג האט נאך קיין מקווה'ס נישט געבויעט, נחום ראזנבערג קען נישט קיין מקווה, גארנישט, עניוועי. איך מאך אויכעט העכער יעדע מקווה ספאטלייטס מען זאל קענען זעהן ממש א האר, און אמאל אז די מקווה האט א בעקגראונד זייער טונקל, למשל אז די טיילס זענען טונקל, קען מען נישט זעהן א האר אפילו דורך א ספאטלייט, עניוועי, למעשה זיי האבן פארגעסן נאכצופרעגן אין וויליאמסבורג צו איך קען מקווה. קוואות צו איך קען נישט, איז האב איך געלאזט זאגן א. אן אנדערע חלק זענען אראפגעקומען זאגן א גרויסן שקויעך. שטעל דיר פאר א פרוי קומט צו מיר צו און זי זאגט אז זי שיקט די אלע ליובאוויטשער בחורים העלפן אין קעמפס אויף ניו יארק, און אויכעט מען קומט פון ניו יארק העלפן דארט ווייל אין אסטראליע ווען דארט איז זומער איז ביי אונז ווינטער און פארקערט און יעצט ווערט אין אסטראליע זומער, האט זי געזאגט יעדער ווער ס'וויל קומען העלפן מוז אריינשיקן א לייסענס מיט א פיקטשער, א ליגעל איידענטיפיקעישן. און געס וואט? צוויי וואכן שפעטער איך בין דאך נאך דארט געבליבן האט זי מיר געזאגט זי האט דיסקוואליפייד. עניוועי, סא ס'איז געווען וואס זיי האבן מיר באדאנקט און ס'איז געווען וואס זיי האבן נישט באדאנקט. איינער פון די וואס איז דארט געווען ביי די דרשה איז געווען דער מעני וועקס. ס'האט אים זייער געהארט ווייל מ'האט אים מאלעסט. דעיוויד ציפרעס האט מיט אים ארומגעפאטשקעט אלס בחור. עניוועי, דער מעני וועקס האט געזאגט אין קאורט זיין גאנצע היסטערי. וואס איז מיט אים געשען. בקיצור, איך גיי נישט נאכזאגן די גאנצע דרשה וואס האט געדוירט פֿינף און צוואַנציק מינוט, נאר איך גיי ענק זאגן די היילייטס פון די דרשה וואס איז אונז אינטערעסאנט. ער זאגט איך בין געווען זייער א וואויל יונגעל, בין נישט געווען קיין טריפל עי סטודענט אבער א נארמאל וואויל יונגעל, ביז ויהי היום ס'איז געקומען דער. חזר, דער אויסוואורף, דער דוד ציפרעס, אינטערעסאנט אים רופן זיי נישט א ראביי, פאר סאם ריזען הי עסקעיפד די טייטל ראביי. בקיצור, און ער האט אנגעהויבן צו טוהן מיט מיר וואס מען טאר נישט, פון דעמאלטס האב איך אנגעהויבן צו גיין אראפ אינגאנצן מטה מטה, איך האב באקומען שלעכטע מארקס, איך האב נישט געהאט קיין חשק מער צו גיין אין חדר, איך האב נישט געהאט קיין חשק מער צו זיין א איד, די גאנצע וועלט האט געפילט ווי זי פאלט צוזאמען אויף מיר. כ'האב געהאט זייער א חשוב'ן ברודער, ער איז געווען זייער ביהעיווט און א גוטער פרענד מיינער, כ'האב אים אנגעהויבן צו פארלירן ווייל כ'האב מיך אויפגעפירט נישט ווי ס'דארף צו זיין, אמאל בין איך געווען זייער פראוד פון מיין עלטערן ברודער, און יעצט ער איז געווען כמעט אין איין עלטער מיט מיר, האט ער אנגעהויבן זיך אוועקצוציען, איך פון אים און ער פון מיר, בקיצור דער כעס. איז ביי מיר געוואקסן מער און מער און מער. איך בין געקומען צו א פונקט וואו איך האב שוין נישט געוואלט זיין קיין איד אויך נישט, כאטש איך בין אויפגעוואקסן אין אן אולטרא ארטאדאקס רעלידזשעס קאמיוניטי. אלס א יונגל ווען איך בין געווען בר מצוה, איינע פון די שטארקסטע מיילסטאונס, דאס מיינט א זאך וואס איך האב געוואלט אקאמפלישן אין מיין לעבן, איז געווען די בר מצוה מיט די פאר תפילין וואס מיין טאטע האט מיר געגעבן, די גאנצע ליבשאפט צו אידישקייט האב איך פארלוירן, עס איז מיר זייער שווער מסביר צו זיין די אינערליכע ווייטאג וואס איך האב געהאט אז אלעס איז האט זיך מיר געטשענדזשט און עס איז אוועק געגאנגען פון מיר, אינדערהיים האב איך אנגעהויבן צו ווערן זייער א דיפיקולט טשיילד, איך בין געווארן א רעבעל. איך האב אנגעהויבן עפענטליך צו פייטן אינדערהיים קעגן רעלידזשען, איך האב אויפגעהערט צו לייגן תפילין, איך האב אויפגעהערט צו האלטן שבת, איך האב געטון די גרעסטע עבירות אין אידישקייט, איך האב געגעסן טרייפות, איך האב אויפגעהערט צו דאווענען, איך האב אפילו נישט געפאסט יום כיפור. דאס האט זיך אריינגעצויגן ווייטער אז איך האב אנגעהויבן צו נעמען גרויסע קוואנטיטיס פון אלקאהאל, דאס מיינט ער איז געווארן שיכור, זייער אסאך מאל האט ער עס געטראפן אין בית מדרש, און איך האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל, די בית מדרש גייט נאך ליידן גרויסע צרות פאר דעם וואס מען קאנסומט אלקאהאל צו קינדער, א איד וויל געבן לחיים, געב אויף גרעיפ דזשוס, דיין טאטע דארף אן עליה, דיין מאמע דארף אן עליה, זאל ער מאכן א בורא פרי הגפן, ס'איז פונקט אזוי הייליג ווי א שהכל נהיה בדברו, נאר גארנישט, יעדער טוט וואס מען וויל, עטס וועטס באצאלן, נאכאמאל, פאר די אלע זאכן קומען היינט ארויס. פונקט ווי וועט עטס באצאלן פאר די אלע רעיפס אין די מקוואות. עניוועי, סאו איך האב עס געטראפן אין בעסמעדריש די אלע געטרינקעכצער אין סקול אין חדר, מיין ביהעיוויער איז אזוי צו צופאלן, ספעשעלי ווען מ'האט געלערנט פון רעלידזשעס זאכן, האב איך מיך גענומען שרייען, ס'האט מיך געבאדערט, ווי פארקויפסטו רעלידזשען דו חזיר, דו האסט דאך מיך געטאטשט! זיינע עלטערן, די טיטשערס און די פרענדס האבן אים אנגעקוקט ווי איינער וואס האט פארלוירן דעם שכל. שפעטער האט מען אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, איז ער געגאנגען צו אן אנדערע רעלידזשעס אינסטיטושען, און ער האט געקלערט אפשר וועט ער דארטן מצליח זיין. פון דארטן האט מען אים אויך ארויסגעווארפן. ס'איז געקומען א פונקט וואס די טאטע מאמע האט אים געמוזט ארויסווארפן פון שטוב אויך. ער האט איבערגעקערט די שטוב, זאגט ער אין די דרשה, עז עי קאנפיוזד ענד טראבלד טינעידזשער. הו ריסענטלי עקספיריענסד ריפיטעד סעקשועל אביוז, האט ער נישט געהאט קיין אנדערע ברירה נאר אוועקצוגיין אינגאנצן פון די קאמיוניטי און ווערן ווי מען זאגט דיסעפיערן. דאס אלעס איז געקומען ווייל דוד ציפרעס האט געטשוזט נישט צו האלטן זיין ערווה ביי זיך נאר ביי מיר און מיך צו אביוזן סעקשועלי. איך בין געווען אן אינעסענט דיפענסלעס. ענד גוד טשיילד. די ישיבה סענטער, דאס איז די ליבאוויטשער ישיבה, זיי האבן געוויסט פונקטליך וואס ס'גייט פאר, און אין די מיד עיטיס האבן זיי געוויסט די אלע זאכן. די הנהלה פון די ישיבה האט געוויסט וואס ס'גייט פאר, און ווען זיי נעמען ווען קעיר, וואלט איך מיט נאך הונדערטער וויקטימס נישט געפאלן פאר דעם חזיר. ווי מען זאגט פאר פרי מיט פאר אלל. ער זאגט אז ער איז אריין געגאנגען און ער האט דעמאלטס פארציילט פאר דעם וואס האט געפירט די גאנצע מוסד, ס'איז דא דער ראביי גראנער פון קראון הייטס, ער האט א ברודער וואס ער האט געפירט די גאנצע מוסד פון חבד אין אוסטראליע. און זעהר א געלונגענער מענטש. ער איז איהם געגאנגען דערציילן און דער רבי גראנער האט נישט געוואלט אפילו הערן דערפון, ער האט איהם נאר געזאגט צוויי זאכן, איינס האט ער איהם געזאגט אז דו זאלסט נישט טוהן אליינס אן יור ביהעף נאטינג, און דאס צווייטע האט ער איהם געזאגט אז דו זאלסט וויסן אז אונז טוהן מיר אלעס וואס אונז קען מיר. ער הייסט רבי יצחק דוד גראנער, ער איז שוין געשטארבן, ער לעבט שוין נישט היינט. נאך די פרשה פון וואס האט זיך אפגעטוהן. אין אוסטראליע איז ארויסגעקומען אזויפיל מענטשן וואס זענען געווארן פגועים אז זיי זאגן ווען ער לעבט ווען היינט וואלטן זיי אים געשטעלט אויפן סטענד דעם ראביי גראנער א מזל אז ער לעבט שוין נישט ווען נישט וואלט געווען יענער חילול השם ווייל ער האט פרובירט אלעס צו באהאלטן ער האט געוויסט פון אלע קעיסעס עניוועי. מיסטער מעני וואקס האט געזען אז ער האט נישט קיין וועג ארויס, ער איז שוין פון איבעראל ארויסגעווארפן, איז ער געגאנגען און ער האט געדזשוינט די איזרעלי ארמי. דאס הייסט, ער'ט כאטש טון פאר סאסייעטי עפעס, ער'ט האלטן א פראנט פאר אידישע קינדער. ער זאגט אבער דאס איז נאר געווען א סופערפישל עסקעיפ, ווייל ס'האט אים געהאנטעט ס'איז מיט מיטגעפארן. ס'איז מיטגעפארן מיטן די אלע צער און די עגעני איז מיטן מיטגעפארן ביז ארץ ישראל. ס'איז נאר געווען א קאווער אפ אבער ס'האט נישט צופיל געהאלפן. ער האט אלץ געטראכט וועגן זיין שלעכטע עקספיריענס פון אביוז, ס'האט אים אלץ דערמאנט פלעשבעקס, און ער האט געפילט העלפלעס ענד דיספעיר. אין ניינטין ניינטי סיקס ווען ער האט נאך געהאלטן אינמיטן זיין מיליטערי סערוויס, איז ער געקומען אויף אסטראליע ווייל זיין שוועסטער האט חתונה געהאט. דעמאלטס האט ער גענומען קארידזש און ער איז געגאנגען צו די פאליס. די פאליס האט אויפגעפיקט דעם סייפרעס פאר קוועסטשענינג, נאכדעם האבן זיי געזאגט אז מען קען גארנישט טוהן ווייל בעיסיקלי איטס יור ווארד עגענסט היז ווארד, איז במילא האבן זיי אים געזאגט גיי געזונטערהייט ענד דעטס איט. ער זאגט דו קענסט דיר פארשטעלן ווי ווייט אראפגעריסן ער איז געווען דעמאלטס? ער קען נישט. ארויסגעבן אין געפיל ווי ווייט ער איז געווען צוקלאפט דעמאלטס. ער זאגט אויף ענגליש, די דיסיזשען לעפט מי פילינג אינוועלידעיטעד ענד ריטראמעטייזד. עניוועי, ער איז צוריקגעקומען פון די מיליטער, ער איז שוין צוריקגעקומען נאכדעם ווען ער האט אפגעדינט איז ער געגאנגען און ער האט אויפגעזוכט נאך מענטשן. שטעל דיר פאר ער האט געטראפן נאך אכט מענטשן. און אלע האבן געוואלט שטיין אויפן סטענד, האט ער דאך געזעהן דער סייפרעס אז ס'איז גרויסע צרות, איז ער געגאנגען און ער האט געפליד גילטי אויף אלע אכט קעיסעס, איר הערט וואס דא טוט זיך? יעצט איך וויל סתם זאגן אויף די רעקארד, דאס זאגט ער נישט, קוק ווי שטארק צו זאגן גילטי און מודה זיין דעם אמת, קוק ווי שטארק דאס איז, דאס איז די שטערקסטע וועפען וואס ס'איז דא. ווען ער וואלט ווען נישט מודה געווען און יענע וואלטן אלע ארויפגעשטאנען אויפן סטענד און ער האט אכט מענטשן קעגן זיך, עטס ווייסט וויפיל ער וואלט געזעסן אין תפיסה? כמעט אזוי לאנג ווי נחמיה וועבערמאן, גיוו אר טעיק, פאר די רעסט אוו היז לייף. שטעל דיר פאר מען האט אים געגעבן אינגאנצן אכט יאר ווייל ער האט נישט ארויפגעשטעלט אכט וויקטעמס, און ער האט אויך נישט ארויף געשטעלט מעני וועקס. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. וועגן דעם זאג איך פארן עולם, רבותי, האסט געהאלטן אן ערבה ביי יענעם, דאונט בי עפרעיד טו עדמיט איט. ס'וועט דיך קאסטן א פרייז, זיכער ביליגער ווי ווען דו זאגסט נישט אויס דעם אמת. קוק ברוך מרדכי. ווען ער זאגט אויס דעם אמת האט מען אים געוואלט געבן צען יאר פראבעישן, ביי אלע חזירים אונז געט מען דאך אזוי, מען האט געגעבן די זעלבע פאר דעם משה טורנער, ער האט מודה געווען, פארשטייסט? יענער האט מודה געווען אויף אכט קינדער אויסער מיסטער מעני וועקס, סא שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא, עניוועי ער האט באקומען זיין פאנישמענט, מען האט אים אוועק געפירט נעכטן אין תפיסה, יעצט ער האט ארויף געלייגט א פיקטשער וויאזוי ער איז צוריק, ער ווערט צוריק ערליך. ווייל איך זאג אייביג פאר די וויקטעמס לא די אויב מ'האט דיך וויקטעמייזד און צו דער מענטש וואס האט עס דיר געטוהן, דער פעדעפייל, באקומט דזשעיל צו נישט איז דאך נישט קיין חילוק, אבער ער האט דיך וויקטעמייזד ווען דו ביסט געווען פֿופֿצן, נו אז דו גייסט יעצט אוועק פון אידישן דרך און דו פארסט אוועק אינגאנצן און נאכדעם וועסטו דיך טרעפן אז דו ביסט נישט גוט געפארן, קומט אויס אז ער האט דיך נישט נאר ביי די פֿופֿצן וויקטעמייזד, ער וויקטעמייזד דיך יעצט יעדן טאג מער און מער און ער וויקטעמייזד דיין פעמילי מער און מער, סא זע זאלסט. טרייען צוריק צו קומען אז דו זאלסט נישט בלייבן א וויקטעם אויף לעולם ועד. עניוועי, ער איז צוריק געקומען, ער האט א פיקטשער ווי ער גייט שוין מיט א שיין בערדל, דער טאטע הייסט צפניה וועקס, א פיקטשער פון אים מיטן טאטן, און דער טאטע איז מורא'דיג צופרידן אז ברוך השם אז דער זון איז צוריק געקומען. זיי האבן גרויסע פראבלעמען ווייל מען וויל זיי דארטן רודפ'ן, אוואדע, ווייל זיי האבן געמאכט א גוטן דזשאב, אבער הער אויס, אזוי גייט עס. יעצט, ס'איז אויך דארט דא א קעיס וואס איז שוין דורך געגאנגען, ס'איז געווארן פֿיר ארעסטס זייט די פרשה, ס'איז דא אן ארעסט פון איינעם אברהם גליק וואס ער גייט מיט א לאנגע ווייסע בארד, ער האט זעקס מעטער לאנג איז די בארד, א ריכטיגער לאבאוויטשער ער טאטשט נישט די בארד, קיצור ס'איז דא דא אלעגעישענס אויף אים. נעמען פון קיין וויקטעם זאגט מען נישט, איז דא דא איינער א בחור וואס ער טענה'ט ער האט געלערנט אין די ישיבה און ער האט גערעיפט דאס יונגל אויף די בימה, איר הערט זיי האבן נישט קיין שום דרך ארץ ס'איז דאך אן ארון קודש, ער האט אים ארויף גענומען אויף די בימה ווי מען ליינט די תורה האט אים אראפ געצויגן די הויזן און ער האט זיך אראפ געצויגן די הויזן און געמאכט משכב זכר אויף די בימה. גיי איך האט שוין בית הכסא'ס? ניין! ער האט שוין נישט קיין מורא פאר גארנישט. דער חזיר דער נואף מיט די לאנגע ווייסע בארד דער איז שוין געווען אזא זקן ורגיל אז ער האט שוין נישט מורא געהאט עס צו טוען אויף די בימה. נאכדעם איז ער געגאנגען און ער געוואלט סוען מעני וועקס ווייל ער האט דארט א צדק ארגענעזעישן ער האט עס דעמאלטס געגרינדעט צדק צדק תרדף אז עס הייסט אז ער באליידיגט אים פאר גארנישט דער סוף איז געווען אז מען האט דעם אברהם גליק אהערגענומען און ער איז אויף גרויסע צרות. איז נאך אן ארעסט, און נאכדעם איז דא א דריטער ארעסט. עס איז דא איינער דוד קרעמער, David Kramer, דאס איז דער דריטער ארעסט, און ס'גייט זיין יעצט נאך אן ארעסט, נאר איך רעד נאכנישט דערפון ווייל ס'פארשטייט זיך אליינס ס'איז מורא'דיג. אלעס האט אויפגעטון איין מענטש, ס'ער האט זיך נישט געשעמט מיט אחוריים להיכל השם צו רעדן פון די ענינים. די חברה האבן אנגעהויבן אזוי צו שרייען יעצט, נישט נישט די גוטע, די פעדעפייל חברה. ווי האט מען נישט אויסגעפרעגט דעם ראזענבערג וואט קיינד אוו ספיטש דאז הי וואנט טו טאלק? וויל ער רעדן פון הלכות מקוואות, פון א מקווה חבד, שרייען זיי צוריק דו נאר דו, ער וואלט דיר ווען געענפערט דען וואלט ער געזאגט ער גייט רעדן פון הלכות מקווה, דערווייל וואלט ער גערעדט וויאזוי מען סאדאמייזט אין די מקווה, אז אין די מקווה'ס איז דער גרעסטער חורבן, נישטא ביי כלל ישראל און אפילו ביי די גוים אזא חורבן ווי מענער מקווה'ס. היינט ווערט עס שוין אביסל בעסער. געווען אין בני ברק, כ'האב געבעטן א בריוו פון רב לאנדא אז. ער זאל געבן א בריוו אז מען זאל נישט טארן גיין אין מקווה אונטער די בר מצוה, זאגט ער איך קען דיר נישט געבן אזא בריוו ווייל איך מוז זאגן מיט השגחה פון טאטן, און כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל ס'איז א סוגיא מסכת פסחים דף נ"א אז מען טאר זיך נישט גיין אינאיינעם אין א מקווה מיט א טאטן און מיט א שווער און מיט א שוואגער, און די אלע זאכן זענען מעורר ווי רש"י איז מסביר געוואלדיגע תאווה מיט הרהורים רעים און משכב זכר ווייל ער קוקט פון ווי ער איז געבוירן. דעם רבי'ן טאר מען אויך נישט גיין וועגן דרך ארץ, חוץ אויב די רבי ברויך אים האבן. זאגט ער, ווי קען איך דיר געבן א בריוו אז מען זאל מעגן גיין מיטן טאטן, ס'איז דאך קעגן הלכה? זאג איך, איך ווייס. זאגט ער, ער קען געבן א בריוו אז מען זאל מעגן גיין נאר אין א מקווה וואס איז דא השגחה. זאג איך, נא, וועל איך דיר עפעס זאגן, דו וואוינסט אין ארץ ישראל, און דא איז דאך דא די רבנות, און דא איז דא משרד הדתות וואס זיי פאמפן אריין,

אמאל פלעגט עס זיין אפן טווענטי פאר סעווען? מ'האט אריינגעשטעלט השגחה. קען איך דיר געבן א בריוו אז מ'טאר נישט גיין אין מקווה נאר וואו ס'איז דא השגחה? זאג איך אים דאס איז גוט אין בני ברק, וואס איז ערגעץ אנדערש? וואס איז אין אלע אנדערע מקוואות? אין סאטמאר איז דא אקעי פרייטאג אין די גרויסע מקוואות איז דא השגחה, אבער וואס איז יעדן טאג? וואס איז א גאנצע וואך? מיין חבר אברהם בער בערקאוויטש א נעפיו פון ר' יונה הערש בערקאוויטש האט אים דער מלמד דער וואס האט מיט אים צוגעלערנט פרייוועט האט אים יעדן טאג זעקס אינדערפרי געמאכט משכב זכר אין מקווה נישט פרייטאג, ער האט נישט געווארט ביז פרייטאג, פרייטאג האט ער געהאט ביינאכט האט ער געהאט זיין ווייב, ער האט געברויכט האבן אברהם בערן ביז פרייטאג, און נאך דריי חדשים צו פיר חדשים האט ער אים ארויסגעווארפן און געזאגט ער פארשטייט נישט די גמרא, וואדען פארשטייט ער נישט האסט דאך נישט מיט אים געלערנט, פרעג אים צו ער פארשטייט וואס ס'הייסט משכב זכר, וואלט ער געוויסט. יעצט איך וויל זאגן נאך א וויכטיגע זאך, זייער וויכטיג פארן עולם, איר זאלט וויסן ווען מען רעיפט א מיידל, אדער מען מאכט משכב זכר מיט א יונגל און דער דער ביהיינד איז אנגעשמירט, איז די מאמע וויל גיין צום דאקטער, קודם ווישט זי אים אפ, נעמט אביסל א נאסע שמאטע זי ווישט אים אפ צו כדומה, דאס איז די גרעסטע נארישקייט וואס דו קענסט טון, ווייל דורך די די ען עי קען מען דערגיין ווער דאס איז געווען, מען קען דערגיין הונדערטער זאכן, קען זיין דער חזר זיין די ען עי ליגט שוין ביי די פאליס. זאלסט נעמען דאס קינד שמוציגערהייט, צעבלוטיגטערהייט, און דאס מיידל זאלסטו נעמען אפילו ווען ס'רינט נאך פון איר ארויס די זרע, אזוי ווי שטייט און ס'גייט בינד איר ארום, טראג איר צום דאקטער אדער אין האספיטל. און דאס איז א מורא'דיגע לימוד וואס כ'זאג עס אסאך מאל אזוי צווישן די שורות, יעצט זאג איך עס ארויס עקספליסיט. יו שוד מעיק שור דעט דו טראגסט אלע עווידענס צום דאקטער אינאיינעם מיט דיין קינד, זאל נישט פארלוירן גיין עווידענס, עווידענס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך ווען ס'קומט צו סעקסועל אביוז. יעצט האב איך געוואלט ווייטער גיין אביסל טרייען מסביר זיין פארן עולם, אז דער עולם איז געווארן רעדנדיג לעצטנס. אין בני ברק איז געווען יעצט א מעשה אזוי, א יונגערמאן האט געטשעפעט מיט דריי שוועגערינס, נישט איינע, איינע נישט גענוג, צוויי איז אויך נישט גענוג, דריי שוועגערין, א בני ברק'ער אינגערמאן, די משטרה האט אים יעצט אויפגעפיקט, ער האט געטשעפעט א זעכצן יעריגע שוועגערין, און נאך צוויי יונגערע שוועסטערס, א פופצן יעריגע און א פערצן יערידיגע, און דאס איז אלעס געקומען ווען מען פלעגט גיין צו וויזיטן די שוועסטער מיט אירע בעיביס, אינסעסט, איינס פון דריי פון די היימישע געגנט זענען וויקטימס פון אינסעסט פון פעמילי. ביי די גוים איז נישט דא אזויפיל געוויזיטעכץ, מען קומט נישט אזויפיל נאר ביי די יאמ גוי'אישע חגאות, ביי אונז קומט מען דאך יעדן זונטאג און יעדן דאנערשטאג און יעדן שבת מוז מען זיכער גיין, און די עלטערן ווערן ברוגז אויב מען קומט נישט, און ס'זאגן קלאר אז דער חזר האט עס געטון מיט פארס, זיי האבן נישט געהאלטן דערביי, ס'איז נישט געווען קיין פיטי צוגערעדט, ס'איז געווען א אונס, בקיצור, מען האט אים אויפגעפיקט און מען גייט אים געבן דזשעיל. יעצט, די אלע צייטונגען אין ארץ ישראל האבן זיך שוין גענומען שרייבן אפן אז לעצטנס איז דא אין די שטאט בני ברק מורא'דיגע צרות פון זנות, אונז ווילמיר ווארענען די עלטערן, טובה כפולה ומכופלת פאר די עלטערן און פאר די עלטערע מיידלעך און פאר די עלטערע בחורים, ס'הייסט די וואס זענען שוין פינף זעקס און זיבן און אכט יאר, קודם דארף מען וויסן מ'זאל זייער אובאכט געבן אויף די משפחה און אויף די קינדער. און מען זאל זיי זייער שטארק ווארענען וואס דאס הייסט אינסעסט, און מען זאל וויסן אז יעדער מענטש ווי לאנג ער לעבט נאך איז ער א פאטענטשעל חזיר דיך אנצוטאטשן און דיך אומגליקליך צו מאכן אויף אייביג, סאו אז דו זוכסט דיר נישט קיין צרות וואטש וואס דו טוסט, און נאכדעם זאגן זיי אויכעט. אלע צייטונגען ווארענען שוין, מען טאר נישט שטיל שווייגן ווען ס'קומט אזאלעכע שרעקליכע זאכן געשעהן. נאר איין זאך, קיין שום צייטונג שרייבט נאך נישט אז מען זאל חלילה נישט גיין צו די רבנים, נאר צו די פאליס, דאס האבן זיי נאך מורא. ווען מ'עט באגראבן נאך אפאר קינדער, ס'וועט זיין נאך אפאר רעיפס, ס'וועט זיין נאך אפאר פרעגנענסיס, דעמאלטס וועט מען שוין פון דעם אויך רעדן. איך זעה דער דור כלל ישראל וואקסט צוביסלעך מיט מיט מיין האטליין. סלאולי באט שורלי יו אר געטינג דער. ס'איז ממש א דזשאוק. ס'איז באמת א דזשאוק. און אונז הייסט מען דער עם חכם ונבון. יעצט איך וויל ענק אויך זאגן אז טאמער מ'טאטשט א שוועגערין און דאס איז אחות אשתו, דאס איז אן ערווה דאורייתא, אויסער דעם וואס ס'איז איסור נידות מיט ס'איז נישט געשטאנען אונטער די חופה און כלה בלא ברכה אסורה כבעלה. לבעלה כנידה, די אלע זאכן איז שייך, ס'איז אבער דא נאך א זאך, אז טאמער ווערט זי שוואנגער איז דאס קינד א ממזר אויך, פון א פנויה איז עס נישט קיין ממזר, ווייל דאס איז אן איסור ערווה דאורייתא, יעצט וויל איך ענק זאגן א זאך, ס'האט מיר יעצט פארציילט איינער, פון די אידישע קאמיוניטי אין סקווער, ער איז געווען א חתן, ער האט געדארפט חתונה האבן, האט אים די מאמע פון די כלה געלאזט רופן זי וויל מיט אים רעדן. זי האָט אים פֿאַרצײלט סודות איר הערט, אין זוהר טרעפֿט מען אינצווישן אַזעלכע סודות. זי האָט אים פֿאַרצײלט, דאָס מײדל, װאָס דו גײסט נעמען, איז שױן אַ בעולת-בעל פֿון אַ בחור אין סקװער, און זי האָט שױן געהאַט אַ בעיבי, און דער רױטער שײגעץ דוד האָט געהײסן, מע זאָל עס האָבן אין דער שװײץ, קײנער זאָל נישט װיסן. ע, שװײץ איז. ס'איז נישט דא קיין בירגערשאפט דארט, מען האט עס דארט אדאפטירט, און דאס איז דאס מיידל וואס איך געב דיר. דער בחור איז אזוי צושאסן געווארן דערפון, ער האט גראד אפגעלאזט דעם שידוך, פארשטייט זיך, ער איז אזוי צושאסן ער קען נאך היינט זיך נישט צוזאמענקלויבן. דאס איז וואס ס'איז היינט געווארן, כ'האב ענק געזאגט, אז מען נעמט א בית רחל מיידל האט מען אמאל געוואוסט אז זי איז א בתולה, זי איז א ווירדזשין טשיילד, היינט די נעמסט א בית רחל מיידל ווייסטו שוין נישט ווי די האלטסט, וויפיל בחורים האבן שוין מיט איר געטשעפעט. און אז די נעמסט א סקווערע מיידל ווייסטו נישט וויפיל קינדער זי האט שוין, ס'איז אנבעליוועבל, סאו וויט די רעיט דעט וויער גאוינג אז דו'סט טאטשן א שוועגערין וואס דאס אחות אשתו, ס'איז אן ערווה דאורייתא, בחייה טאר מען מיט איר נישט חתונה האבן, און אז דו'סט האבן מיט איר א קינד וועט דאס קינד זיין א רואיגער ממזר. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, אונז האמיר נאכנישט קלאר ארויס וואסערע חסד דער אייבישטער האט געמאכט אז דער רשע טשארלס היינס, שם רשעים ירקב האט פארלוירן. ס'איז יעצט דא ווידער אן ארטיקל אין דעילי ניוז איז געווען פאריגע וואך אן ארטיקל, די דאטום איז דעצעמבער די עיטין, שרייבט ער דארט וואסער א פארברעכער טשארלס היינס איז געווען, ס'איז געווען עפעס א מעשה מיט א קינד מיט א בעיביסיטער א גאנצע זאך, בקיצור ווען נישט טשארלס היינס וואלט דאס קינד נאך געלעבט היינט, און אזוי ווי טשארלס היינס האט געטוהן דא אלע זיינע ראונג דואינגס איז יענער געגאנגען פייפן, אויסער דעם שרייבט ער אז. צוויי הונדערט און אַכציק טויזענט דאלער האט גענומען מייקל וואזשאן ווייל ער איז סעווענטי עיט וויקס נישט געגאנגען אויף וועקעישן. עניוועי, ס'איז אלץ פאלשע זאכן, די גאווערמענט גייט עס יעצט אלעס קרעקן דאון אם ירצה השם. עניוועי, די מיידל האט געהייסן מארשעלע ברעט פירס, פיר יעריג מיידל, ווען נישט טשארלס היינס מישט זיך דא אריין וואלט דאס קינד נאך היינט געלעבט, ס'איז צו א לאנגע מעשה צו פארציילן. עניוועי דער צייטונג געט א לאז ארויס פארן מיסטער היינס גוד רידענס. אויף אזא דורכפאל האט זיך דער טשארלס היינס נישט גערעכנט. ער האט נישט געוויסט אז די סאטמארער האבן אזוי פארפירן, אזוי אריינפירן אין דר'ערד אריין, אז ס'איז ממש א שרעק. און אונז האפמיר אז דער נייער קען טאמסן כאפט שוין וואס דא גייט פאר, און ער גייט זיך נישט לאזן. ווייל דו קענסט נישט מאכן א קאראפשן פון א לאו סיסטעם. עניוועי. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך, אין בלומינג גראוו, דאס איז לעבן קרית יואל, איז האט מען יעצט איינגעזעצט אן אכצן יעריגן מענטש ווייל ער האט געשריבן קאנווערסעישאנס צו א מיידל אין נעברעסקע וואס איז עלף יאר, געשריבן מיעסע זאכן, און ער האט געזאגט שיק מיר א פיקטשער פון דיר נאקעטערהייט, האב איך מיך דערמאנט וואט גאוז אראונד קאמס אראונד. כ'געדענק ווי דער וויזשניצער קעכער פון גיבערס האט גענומען א יונגל פון קרית יואל אויכעט בערך עלף יאר אלט און ער האט אים געזאגט ער דארף האבן העלפ פאר פסח מיט די ספרים און למעשה האט ער אים מכשיל געווען אין א האטעל אבער שרול האגער המצרי האט געהאט א גענוג א גרויסן פול און מ'האט אפגעסטראשעט די עלטערן און אפשר באצאלט געלט אויכעט איך ווייס שוין היינט גארנישט. איז בקיצור, ס'איז געווארן שטיל די גאנצע זאך. מ'האט אים ארויסגעווארפן פון צו זיין קעכער אבער ער דרייט זיך נאך אין גיבערס ס'איז גארנישט. זאל ער מכשיל זיין אפאר קינדער ביז מענדל משוגענער זייער רב העט כאפן וואס דא גייט פאר. געזונטערהייט. נאו פראבלעם. דער עיקר איז אז דו זאלסט וויסן ס'איז א ווארלד ווייד מאוומענט. ס'איז דא עפעס א אומפארגינער א רב זאגט הויך בראווא פאר אלע רבנים, דו מיינסט נחום ראזנבערג האט עס אנגעדרייט? די גוים האבן עס אנגעדרייט. איך כאפ נישט, די גוים קענען אנדרייען וואס זיי ווילן ביי אונז אין קאמיוניטי ווען נישט נחום ראזענבערג'ס האטליין פארט עס אין ערגעץ, דו האסט מיטן גוי גארנישט און דער גוי האט מיט דיר גארנישט, און בכלל ביי אונז איז דאך קיינמאל נישט געווען קיין סעקשועל אביוז איז במילא וואלט עניוועי גארנישט געווארן, סאו דאס אז ס'איז געווארן אין די אידישע קאמיוניטי ארדענונג און ס'איז ארויסגעקומען דאס איז נחום ראזענבערג, און איך האב דיר צו זאגן נייעס, איך האב די גוים אויך אנגעדרייט. ווען איך האב אנגעהויבן אין יער טו טאוזענד בין איך געגאנגען צו די גוים אויכעט. סנעפ דאס איז א גוי'אישע ארגענעזעישאן וואס איך בין א חלק פון זיי, איך האב געזאגט זאלסט וויסן ס'געשעט ביי די רבנים האבן זיי געזאגט ס'געשעט ביי די גלחים האמיר אינאיינעם זיך גענומען שלאגן, איך וואלט נישט געהאלטן ווי איך האלט ווען נישט זיי העלפן צו סנעפ, און סנעפ וואלט נישט געהאלטן ווי זיי האלטן ווען איך העלף זיי נישט צו, מ'האמיר זיך אינאיינעם געשלאגן, מ'האמיר זיך אינאיינעם רעפריזענטעד ביי אלע קאנגרעסלייט, ביי אלע פאליטישאנס, ביי אלע אסעמבלימענס, איבעראל. און דאס זאלסטו דיך אויסלערנען, אפילו ווען דער גוי וואלט געפארן פאראויס וואלט ער אליין געפארן פאראויס, ביי אונז איז נישט דא די אלע נארקאטיקס מיט די דראגס, זיי האבן זיך זייערע פראבלעמס און זיי שלאגן זיך דערמיט, און ביי אונז ווייסט מען אפילו נישט דערפון, מען ווייסט יא אבער איך רעד נישט רעלאטיוולי אויף זייער לעוול. פרעגט ער ווי זענט איר געווען זאגט ער אויפן הר ציון.

דער סאטמאר רב האט געזאגט ער ליגט נישט אין הר ציון ער ליגט ערגעץ אנדערש, אינטערעסאנטע זאך פון אונזער הייליגן רעבן, איינמאל האט ער אריינגערופן פאר תקיעת שופר עפעס א איד און ער האט אים געפרעגט זאג מיר קענסט מיר זאגן וויאזוי מען גייט דעם שנעלסטן וועג דאס איז געווען דא אין אמעריקע קענסט מיר זאגן וויאזוי מען גייט דעם שנעלסטן וועג ביז צו דוד המלך'ס ציון און דער איד קוקט אן דעם רעבן אזוי ווי פון די לבנה אראפגעפאלן און ער זאגט אים יא איך קען אייך זאגן מען גייט אויף די גאס און אויף יענע און אויף יענע דער רבי האט אנגעהויבן צו זאגן ניין ניין ניין מען גייט דעם וועג מיט בקיצור, ס'האט אויסגעזעהן גאר העכערע זאכן, זעהט אויס דער רבי האט זיך געוואלט מקשר זיין מיט דוד המלך, אבער די די די די עוונות פון פון זיין בית מדרש, די די בני גי בן הינום, די משכב זכור'ס חברה האבן אים נישט געלאזט, און דער רבי האט זיך מיט יענעם געקריגט פֿופֿצן מינוט פאר תקיעת שופר, אויף יענע גאס, ניין ס'איז שנעלער אויף יענע גאס, א פלא פון א זאך געווען, ס'האט מיר דערציילט דער איד אליין האט. עס פארציילט, עס פארציילט פאר יעדן, ס'איז א פלא געווען. עכ"פ דא ביי דעם שמועס זאגט אויך דער רבי פארן סערעדער רעבן, זאגט דער רבי ניין ער ליגט נישט אויפן הר ציון, בקיצור מ'האט זיך געקריגט פינעף צען מינוט, סערעדער רעבע איז געווען זייער א קלוגער איד זאגט ער אזוי, הערט מיך אויס סאטמאר רב, איך ווייס נישט צו ער ליגט דארטן ווי איר זאגט אין די אלט שטאט, ביי קבר הנביאים, צו ער ליגט דארטן אויפן הר ציון, דאס איז א קילאמעטער צוויי ווייט איינס פון צווייטן, אבער איך וויל אייך זאגן איין זאך, ביי אייך אין ברוקלין ליגט ער זיכער נישט דוד המלך.
סא בקיצור, און אזוי איז מען געגאנגען ווייטער און מען האט געשמועסט. סא בקיצור, איך זאג פאר דעם רב א מעסעדזש, איך ווייס נישט צו איך האב גורם געווען די גאנצע מהפכה העולמי, צו נאר ביי די אידישע געגנט, צו אפילו ביי די גוי'אישע, איך ווייס נישט, איך ווייס אבער איין זאך, דו פוסטער שטריק, דו לערע שטרויזאק, דו בלוט זויגער און דו געלט גנב'נער וואס דו האסט אפגעגנב'עט ביי כלל ישראל, דו האסט זיכער נישט קיין שייכות מיט דעם. אויב עפעס האסטו נאך געשטערט. איי דו האסט נישט אונטערגעשריבן, ביסט נישט פון די לג לג רבנים וואו דו האסט אונטערגעשריבן ווייל מען האט נישט געברויכט דיין חתימה, אבער דו האסט נישט מוחה געווען קעגן די חתימות אויך, סא דו בקיצור ביסט א דרעקיגער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אין לונדון הייסט טייער א רעדל, TYRE, אין אמעריקא איז טייער, TIRE, עס איז אסאך סאך אנדערש לאנדן ווי אין אמעריקע. אין לאנדן איז די טרעין ווען דו פארסט שטעלסט דיך אפ ס'איז אביסל ווייט פונעם פלעטפארם ביז צו דעם טרעין זאגט ער א אזא ריקארדינג, Mind the gap, mind the gap, mind the gap. געפ הייסט די פלאץ וואס איז דא צווישן, מיינד די געפ. אצינד האמער אויכעט אזא מין טרעין וואס עס פארט נאר איין סטאפ פון פארטי סעקאנד סטריט ביז גרענד סענטרעל און דארטן קומט ארויס די גאנצע צייט אויכעט אזא ענסערינג וואטש פאר די געפ וואטש פאר די געפ און ס'איז דא אסאך זאכן וואס אונז זעמער אנדערש פון ענגלאנד מיר האבן נישט מיטגעברענגט אלע אלטע אזיאטישע ענגלישע וועגן מיר האבן געטרייט צו מאכן אן אייגן לאנד עניוועי טייער הייסט TYRE טייער יעצט טייער קען מען אויך ליינען. TYRI קען מען ליינען תורה, TYRI איז תורה. בני ברק רופן זיי עיר התורה, ס'איז א טייער, ס'איז א פלעט טייער, ס'איז נעבעך געווארן פלעטע טייער, ס'איז דא אזויפיל פראבלעמען דארטן, אזויפיל זנות אז ס'איז ממש א שרעק, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז יעצט ארויסגעקומען דאס וואס כ'האב ענק געזאגט פאר דריי וואכן,

גרעסטע שטאט פון חזירים איז בני ברק, ס'איז אנבעליוועבל, איך בין יעצט דארט געווען, בין איך געווען שבת, איך בין געווען באהאלטן, מ'האט נישט געוויסט, איך בין געגאנגען דאווענען אין אן אנדערע שול, איך האב געוואלט זען וויאזוי ס'גייט צו, פארוואס איז דארט דא אזויפיל חזירים, האב איך געזען קינדער זיצן א גאנצן שבת, פרייטאג צו נאכטס, מ'האט נישט קיין מורא אז קארן פארן, אז ס'פארט דאך נישט קיין קארן אין די שטאט, א חוץ אמבולאנסן, דאס איז זייער דעינדזשערעס, ווייל די אמבולאנס לויפט שנעל, און אז א קינד ווייסט נישט און ער לויפט נישט גענוג שנעל אראפ פון די גאדער צוריק אויף די סיידוואלק קען ער געהארגעט ווערן, אבער חוץ פון דעם דרייט מען זיך קינדער מלאזט זיי שפילן ווייל די מאמעס פילן זיי האבן נישט קיין מורא אראפצולאזן די קינדער זענען סופאוזינגלי סעיף, קארן פארן נישט און ס'טוט זיך דארט ביז דרייע פירע פארטאגס א געדרייעכטס אין די גאסן. ביז דריי און פירע דרייען זיך קינדער אין די גאס, ס'איז אנבעליוועבל, און שבת בייטאג א גאנצע צייט מען דרייט זיך, איך האב געדארפט דאווענען א שול ותיקין מען זאל נישט וויסן ווער איך בין, אבער איך האב געזעהן א גאנצן טאג מען דרייט זיך און מען דרייט זיך, די עלטערן כאפן נישט אז ס'איז נישט דא קיין חדר און קיינער נישט משגיח אויף די קינדער, און די חזירים מאכן א גוד טיים, שבת איז דאך א מצוות עונה ליידער, חס ושלום, מ'טאר עס נישט זאגן, זוכן זיי נעבעך קרבנות. ווען איך וויל באטאנען ער קען האבן עונה מיטן ווייב פרייטאג צונאכט, דעם חזר שטערט נישט אז ער האט עונה מיט א זכר און מיט א נקבה, אנבעליוועבל, און איך האב געזאגט דארטן דרשות, און איך בעט בני ברק וועיק אפ, יעצט אין בני ברק און די רבנים נאך פארגלעטן אלע עוולות, שטעל דיר פאר אין ענגלאנד איז געווען דער חזר דער רב דער ראדעמישלער רב'ס זון חיים האלפערן, ער האט געטאטשט פרויען, מען האט אים גארנישט געטון, מען האט באצאלט, פרישוואסער האט אויסגעשטעלט זיין זנות געלט. וואס ער האט אלעס נאך פארלירן וואטשען צו אם ירצה השם ס'איז געווען יעצט אין ענגלאנד איז געווען איינער ס'הייסט די בריטיש לאוסט פראפיט ראק סטאר א הויך א זייער א גרויסע ראק סטאר פון ענגלאנד למעשה האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך און ער האט געטאטשט קינדער האט מען אים געגעבן יעצט נישט קיין סאך פֿינף און דרײַסיק יאר. טאמער ער וואלט ווען געווען א רב און ער וואלט ווען געהאט אזא משוגענער ווי פרישוואסער וואס וואלט אויסגעלייגט געלט אזויפיל געלט און ער וואלט זיך נאך איינגערעדט אז טאמער מען וואלט נישט געגעבן קיין געלט וועט עס זיין א חילול השם און ער רעדט זיך נאך איין אז ער טוט א מצוה אזוי דרייען זיך אלע חזירים ביי אונז אין די גאס. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, אונז האמיר דאך נישט קיין שום גלייכגעוויכט, יעדער ראצער קען ארויסשטעלן וואס ער וויל, בקיצור, איך דאוון דאך נישט אין אונזערע שילן, מען לאזט דאך מיך נישט אריין, אבער איך וויל ענק זאגן וואס מען האט מיר אריינגעשיקט וואס ס'הענגט אין אלע שילן, א מורא'דיגע וויכטיגע זאך. ס'איז דאך יעצט שובבים, שטייט אזוי, די מוצאי שבת וועט רעדן דער באקאנטער בעל דרשן אריה משה רויט שליטא מיט די וועלט'ס בארימטע דרשה וואס האט שוין אינספייערט טויזענטער מענטשן, The Five Levels of. פלעזשער, האו טו מעקסעמייז יור פלעזשער, און דעם מין נבלות הענגט אין אלע שילן און ס'שטייט מען זאל קומען נײַן אזייגער און יעדער העט קענען וויסן וויאזוי מען מעקסעמייזט די פלעזשער, וואס ער דארף פארשטיין איז א איד טאר נישט לעבן מיט פלעזשער, א איד דארף לעבן לשם שמים, אוואדע אלעס טאמער קומט עס למשל תשמיש המיטה קומט מיט א פלעזשער, און דאס איז דער וועג וויאזוי דער אייבערשטער וויל אז זאל קומען, און מ'דארף זיך באקעמפן, און מ'דארף וואטשן זיך נישט צו צולאזן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא אין בני ברק איז דא יעצט אזא ריהעביליטעישאן וואס זיי נעמען די אלע פרומע מיידלעך וואס זענען נעבעך ארויסגעפאלן פון סאסייעטי, זיי זענען שוין בכלל נישט אין סאסייעטי, און זיי זאגן זיי שטאטס אז דו זאלסט דארפן זיין אייביג א וויקטעם פון דעם וואס האט דיך געטאטשט, לאמיר אנהייבן צו מאכן א נייעם. אנהייב. לאמיר זיך אנהייבן צוריק צו בויען, לאמיר אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, אז ס'איז א מיידל וואס איז שוין נישט אין סקול זאל זי זוכן א דזשאב, און מען ארבעט מיט די מיידלעך, און זיי האבן מורא'דיגע גוטע רעזאלטס, זיי האבן זייער זייער אסאך מיידלעך וואס זיי האבן זיי געברענגט אויף א נארמאלן ווי מען זאגט סדר החיים, ווייל זיי קענען דאך נישט ארום גיין א גאנץ לעבן און אפפיסטעווען נעבעך זייער לעבן ווייל איינער האט זיי נעבעך מאלעסטעט, דאס טייטש אז דער מאלעסטער בלייבט. אין קאנטראל קעגן זיי פאר די רעסט אוו דעיר לייף, נאו איטס נאט גאנא העפן, מען דארף אנהייבן, די זעלבע דא אויכעט אין אמעריקע, מען דארף אנהייבן צו מאכן קאנסטראקטיוו, אבער נישט סאטמאר זאל עס מאכן, ווען נישט וועלן זיי גראד אריינשטעלן נחמיה וועבערמאן עס וועט זיין נאך א דיזעסטער. מען דארף זעהן אז ס'זאל זיין אן אפיס פאר די מיידלעך זאלן קענען קומען קאמפלעינען אזוי ווי איך זאג די גאנצע צייט, נאכדעם זאל זיין א סערטען קאנסטראקטיוו. העלפ, אז מען זאל זיי טרייען זאלן זיך אליינס צוריק שטעלן אויף די פיס, און אין ארץ ישראל ארבעט עס זייער גוט און מען דארף עס זען דא זאל עס אויך ארבעטן, ווייל די ווארט איז אזוי אז מען נעמט א צען יעריג אינגל אדער א מיידל און מען מאלעסטעט זי, איז דער מאלעסטער איז שוין לאנג טויט, ער איז שוין לאנג נישט דא און דאס קינד מוטשעט זיך נאך און ס'האט נישט געקענט אפילו לעבן א העף וועי דיסענט קאנסטראקטיוו לייף, סאו לאמיר טרייען צו מעקינג די בעסט אוט אוו איט, און וויפיל זי קען יא לעבן קאנסטראקטיוו זאל זי לעבן, אזוי ווי מיט די קינדער. מאנגאליען מיט אנדערע, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ברענגען ארויף פון זיי די הייעסט קוואליטי פאסיבל, און די זעלבע דארף מען אונז טון מיט די מאלעסטעד טשילדערן, קאנסידער איט א סיקנעס דזשאסט לייק מאנגאליען צו אן אנדערע סיקנעס, איף יו גאנא ווארק וויט איט יו'ל געט סאם פלעיס, איף נאט דען זענען זיי פינישד פאר לייף. דאס אלעס איז געווען געווען אביסל א באריכט וואס ס'גייט. פאר מיט די חזירים מיט די פעדעפיילס מען זאל וויסן נאכדעם האט דער עולם טענות מען האט זיי נישט גענוג געווארנט הגם ער איז מושבע ועומד מהר סיני חוץ פון דעם וואסע רעכט האסטו אנצוטאטשן יענעמס פראפערטי איך מיין ווער דאס דאס יענץ יונגל צו יענץ מיידל האט עפעס מיט דיר באט עניוועי איך געב ענק יעצט א ספעשל דע דער האטליין האט געהאט גארנישט צו טוהן מיט די אלע אנדערע זאכן ס'האט צו טוהן נאר וויאזוי די עדווענסמענט פון די מלחמה קעגן די חזירים גייען אן, און ברוך השם אז מ'איז מצליח מער און מער, און יעדער איז אווער און יעדער ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, און במילא עט די ענד אוו די דעי עט עטס מוזן סטאפן, סאו יו מייט עס וועל סטאפ נאו. סאו דאס איז געווען נאר ווי מ'זאגט א באריכט וויאזוי מ'טוט עדווענסן. ברוך השם. און איך זאג נאכאמאל פאר יעדן אז דו האסט א פראבלעם לויף פאר העלפ, אז דו האסט שוין אפגעטון עפעס און איינער עט דיר יעצט גיין זעצן פאר דעם איז עס שוין דזשאסט טו בעד, באט אויב דו האסט א פראבלעם און דו האסט מורא דו'סט דורכפאלן צו דו ביסט א וויקטעם צו כדומה, לויף פאר העלפ, און אז וועסט דיך קענען קאנטראלירן וועסטו קענען זיין אין סאסייעטי. און אויב נישט, וועט מען דיך שיקן דארטן וואו מען דארף זיך נישט קאנטראלירן. פארקערט, דארט וועסטו דארפן קאנטראלירן דיין שכן ער זאל אין דיר נישט טון וואס דו האסט געטון, כאשר זמם וכאשר עשה לאחיו. סאו רבותי, האלטס ענק רואיג. די אלטע אזיאטישע וועגן, היטער טשארלס היינס און טשארלס היינס האט געווינען און ר' נחום ראזענבערג האט פארלירן און ער האט געמאכט שלום מיט טשארלס היינס, די אלע זאכן העלפט נישט צו ריאליטי. אונז האף מיר. יעדן ארויסצוסמאוקן, וויאזוי האט בוש געזאגט? וויער גאנא סמאוק עם אוט אוו דעיר בונקערס? מ'עט יעדן ארויססמאוקן און מ'עט יעדן כאפן און מ'עט יעדן שטעלן צו משפט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. ס'דא וואס זיי לויפן נאך ארום, ס'דא דא די. שמשון וואלצער פון קוממיות. זיין זון האט באקומען דריי יאר אין ארץ ישראל אין תפיסה. ער האט עס באקומען אויכעט נאר וועגן טאטן איז מען געוואויר געווארן, אזוי ווי מען האט געזוכט דעם טאטן האט מען געכאפט דעם זוהן און מען האט אים אויסגעפרעגט און געוואויר געווארן אז ער איז גאר אויך א א מלמד א חזיר א מאלעסטער און פון קוממיות, איך ווייס נישט ווי ער וואוינט היינט, אבער דער פאטער איז אנטלאפן דא און ער דרייט זיך דא און שטעל דיר פאר אז מען האט אים אויפגעפיקט כ'הער זאגן אז סרול. פון בני ברק האט אים אויפגעפיקט אז ער זאל גאר גיין נאך געלט פאר די שול וואס ער בויעט אין מאנסי, דאס הייסט אויפן העכסטן דעגרעד אפגעטייטשט אתנן זונה ומחיר כלב, דאס איז וואס ער האט איהם געשטעלט צו טוהן, און סרול האגער רעדט זיך איין, דער פון בני ברק, ער רעדט זיך איין אז ער גייט האבן הצלחה, שוין עט ער זעהן וואסערע הצלחה ער עט האבן, איין מרידה עט ער האבן, אפאר מרידות עט ער האבן, איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי דער וואלצער איז א מנוול ער האט מטמא געווען צענליגע קינדער, איך האב אפילו א ריפארט ער האט מטמא געווען מיידלעך אין קוממיות אויך ווייל קוממיות'ער רב דער פריעריגער דער וואס האט אפגעפייגערט מיט צוויי יאר צו דריי יאר צוריק און איך זאג ער האט אפגעפייגערט ווייל ער האט אים געבעגט און ווען מ'האט אים געבעטן ער זאל אים ארויסווארפן האט ער אים נאך אלץ נישט ארויסגעווארפן האט אים דער אייבישטער אראפגענומען פון די מעפ ער האט פארגאסן אומזינסט אידיש בלוט ער האט גענומען די אלע פגעים ער האט זיי ארויסגעווארפן ס'איז געווען איינער לעפקאוויטש האט ער אנגעהויבן מיט אים צו פירן א מלחמה יענער איז אוועקגעפארן וואוינען אין די שטחים ערגעץ. סאו האט ער אפגעפייגערט, דער אייבישטער האט אים אראפגענומען פון די מעפ. עניוועי, דאס איז נישט בנימין מענדלסאן, דאס איז בנימין'ס א זון, איך מיין ער הייסט מנחם מענדל, איך ווייס נישט וויאזוי. למעשה איז דער האט גארנישט געוואלט זאגן פאר דעם וואלצער, ווייל ער האט זיך אים געברענגט געלט פון חוץ לארץ, און היינט איז ער א משולח געווארן פאר סרול וויזשניצער סרול. ישראל אין ארץ ישראל זיינע מוסדות. וואסערע א שול דאס וועט שוין זיין, וואס מ'וועט שוין קענען אין אזא שול אויסבעטן זיך. איך בעט נאכאמאל, קיינער זאל דעם מענטש נישט געבן קיין געלט, קיינער אין די וועלט נישט. דער מענטש איז א מיאוסער יונג, און מ'זאל אים ארויסווארפן פון שטוב, ער וועט נאך באלד טאטשן דיינע קינדער. עניוועי, דער בן ציון האט מען געגעבן דריי יאר צו זיצן, און ער זיצט שוין. און ס'קומט אויכעט צו משה טורנער. עס קומט יעצט זיין הירינג דעיט. זיין הירינג דעיט אין קאורט איז דזשעניוערי דעם זיבעטן. דזשעניוערי דעם זיבעטן, דאס איז דינסטאג פרשת בשלח, דעמאלס ווען ס'איז א סגולה צו זאגן פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום, דאס איז ו' שבט, דעמאלס קומט אויס משה טורנער'ס דעי אין קאורט וואס ער האט ווייעלעיטעד. די פראבעישאן וואס מ'האט אים געגעבן, יעצט גייט מען דן זיין צי וויבאלד ער האט ווייעלעיטעט און ער האט ווידער געטראפן דאס יונגל און ער האט געוואלט מיט אים מאכן משכב זכר צי ער גייט גראד אין דזשעיל צי מ'וועט מאכן אנדערע מיני סעטלמענטס, עס קומען דא אן די אלע רבנים פון שטאט אזוי ווי דער סרול דוד שלעזינגער, סרול דוד שלעזינגער איז ביזי כסדר לערנען מידות בין אדם לחבירו מען זאל נישט מסר'ן. זאג מיר דו שייגעץ שלעזינגער איך וויל פארשטיין. א וויקטעם האט נישט קיין שום רעכטן על פי תורה? פעמיליס פון א וויקטעם האבן נישט קיין שום רעכט? דער חפץ חיים זאגט דאך קלאר אז דאס וואס איך זאג וועגן לשון הרע איז נאר פאר א מענטש וואס ער טוט נישט קיין עבירות מפורסם. טאמער טוט ער עבירות מפורסמים איז מען מחויב מגנה צו זיין און מגלה זיין זיינע עבירות. משה טורנער איז שוין דרייסיג יאר און מער וואס אונז ווייסט מיר אז ער איז מכשיל קינדער. ס'קומען דא וויקטעמס פון פאר דרייסיג יאר צוריק נאך. ער האט מודה געווען, ער האט געמאכט משכב זכור מיט דעם יונגל, ער האט מודה געווען, און ער האט מודה געווען וואס נאך ער האט געטון מיט דעם יונגל, ער האט געמאכט מציצה, איך ווייס נאר נישט צו משה טורנער פארן יונגל, צו ער האט ליידער געהייסן דאס יונגל זאל אים מאכן מציצה, דאס איז די גרעסטע רשעות וואס איז דא, שלעזינגער, דו לאו לייף. דו סקאמבעג וואס דו ביסט. דו ביסט געווארן א רב און דו זאגסט תורות מיט דרשות? ס'איז געווען דעמאלטס די פרשה פון דעם פינקל וואס האט מאכיל געווען נבילות טרייפות, ער האט פרייטאג מודה געווען פאר א בית דין, יא די דעוויל גאט טו מי, און דו הונט שלעזינגער ביסט נאך געשטאנען זונטאג און געזאגט מ'טאר נישט אויף אים רעדן, ס'איז לשון הרע, לשון הרע, מען איז נישט מקבל לשון הרע. ס'איז דא נאך א רב אויכעט אין מאנסי וואס ער האט א ישיבה. און ער האט אויך נאך זינטאג גערעדט אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע. דער רב האט א גרויסן פאלאוינג אויכעט, ער מאכט טעיפס מיט אלעם. וואס איז מיט אים געשען? ער איז יעצט אינגאנצן אראפ פון זינען, רבנים? שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז דעם טעם וואס שלעזינגער האט האט זיך אנגענומען פאר דעם פינקל איז ווייל דער שווער פון פינקל דאוונט ביי שלעזינגער צו ער איז א פאלאוער. ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי די רבנים פירן אראפ דעם עולם. דער סיגוטער האט אונז אראפגעפירט ער האט אונז אפישעלי געגעבן נבילות טרייף. צו עסן, און ער האט געזאגט ס'איז לית דין ולית דיין, חס ושלום, די תורת משה איז שוין חלילה איבערגעלאזט, מ'האמיר עס איבערגעלאזט אין יוראפ, אזוי האט דער סיגוטער אפן גערעדט, נישט מורא געהאט פאר קיינעם, נישט מורא געהאט פאר גאט אויך נישט, חס ושלום. און שלעזינגער איז געקומען מיט די פרומע צורה, מיט לשון הרע, מיט רכילות, מיט מיט יו נאו אלל די גארביטש און די ניין יארד. איך וויל פרעגן יעדן איד וואס גייט צו שלעזינגער אין שול, האסט נישט מורא אז טורנער העט דיך אנכאפן אונטערן טיש, העט ער טון וואס מ'טאר נישט, און פאר דיינע קינדער האסטו נישט קיין מורא? און זאלסט מורא האבן פאר דיר אויכעט, מיר האט געזאגט א משגיח פון די או יו, ער איז געקומען אויף פסח אויף מאנסי כשר'ן א קאך, דארט איז געווען א גרויסע שווערע קאך, מען האט עס געדארפט קענען כשר'ן, און דער איד איז געקומען פון באלטימאר און ער האט געקענט כשר'ן, ווען ער האט געענדיגט האט אים משה טורנער אהיים געדרייווט אויף באלטימאר, אינמיטן פארן אויפן דזשערסי סעווענטין האט ער אים אנגעכאפט ביי די ערווה, דער משה טורנער אינמיטן דרייוון האט אנגעכאפט דעם רב. שרייט דער רב, דו משוגענער, דו דו זעסט איך בין אן עלטערע מענטש, איך וויל האבן סעקס מיט דיר אין די קאר, בין איך געקומען דא טוהן א הייליגע ארבעט, און ער האט געזאגט שטעל שוין אפ די קאר, ער איז ארויס אינמיטן די הייוועי, און ער האט אפגעקאלט מיטן סעלפאון די או יו זאל אים שוין שיקן א דרייווער ווייל ער איז דא אינמיטן די גאס, און דעמאלטס האט אים די או יו ארויסגעווארפן פון הכשר, ס'הייסט א הכשר טאר ער נישט זיין גוט. וואס אין א הכשר איז דא פופציג היתרים אז ס'איז מותר ס'איז ביטול מיט און ס'איז שוין אויסגעקאכט און אויסגעברענט און דער אויוון איז א סעלף קלינינג אויוון אלע היתרים איז דא האט מען געברענגט א משגיח פון באלטימאר און לאזן דעם חזיר אין א שול איז נישט א גרעסערע סכנה ער קען אייך אנכאפן ער קען אנכאפן א זעכציג יעריגן איד ער קען אנכאפן שלעזינגער און אפשר וועגן דעם בעקט אים שלעזינגער אפשר איז עס שוין זיין סעקס פרעג פעל. ווער ווייסט? איך ווייס שוין היינט גארנישט. נאר די יודעי דבר זאגן מיר אז שלעזינגער האט א פראבלעם. מ'האט אים אמאל ארויסגעווארפן פון א שול. ער איז נישט אויפגעפיקט לויט ווי ער וואלט געוואלט ער זאל זיין אויפגעפיקט. ער איז גאנץ גוט אויפגעפיקט. נאר נישט ווי ער האט געוואלט. נישט וויפיל ער האלט אז ער קען לערנען און אזוי מוז מען אים אויפפיקן. און ער האט נאך א פראבלעם. ס'איז דא א פוסטער שטריק אין שטאט ר' ישראל האגער המצרי עובר געווען אויף עריות שבתורה. איך גיי ארויפלייגן די וואך בלי נדר גיי איך ארויפלייגן ווי א יונגערמאן שוין חתונה געמאכט די קינדער אן עלטערער איד אין וויזשניץ זאגט. אז ער איז געווען א בחור, ישראל האגער איז געווען א חתן, ישראל האגער האט אים געוואלט לערנען חתן לעסענס, האט ער אים געוואלט ווייזן בפועל ממש, יענער איז ארויסגעלאפן, ער האט געזאגט ניין ניין ניין ניין נישט מיך, עטס ווייסט דאך נישט וואסערע אן אשרה דער מרדכ דער מרדכ האגער המצרי לאט איבער פאר אונז, ער לאט איבער א אפענעם נואף, ער האט געטאטשט די בחורים, ער האט געטאטשט א מיידל ועוד יפה, קומט יעצט פיר איינער וואס האט שוין נישט וואס צו פארלירן, שוין חתונה געמאכט די קינדער, האלט שוין אינמיטן חתונה מאכן די אייניקלעך, און ער זאגט. קלאר אויף מיין האטליין האט מיר שוין געזאגט צוויי דריי יאר צוריק דעמאלטס האט ער נאך נישט געוואלט ארויסקומען עפענטליך היינט רעדט יעדער אין וויזשניץ פארציילט ער עס און ער זאגט קענסט עס ארויפלייגן איך געב עס דיר אויף מיין האטליין קענסט זאגן מיין נאמען און ווער ס'וויל זאל מיך קומען איבערפרעגן צו ס'איז אמת צו נישט און הלוואי וועסט צוקומען צו מאטעלען און מאטעלע וועט וויסן וואסערע שייגעץ ער לאזט איבער אויף זיין פלאץ יעצט איז שוין צו שפעט ער איז שוין האלב בלינד ער איז שוין האלב פארקאלעכט שוין ער קען שוין גארנישט טון ישראל האגער בלייבט סא עניוועי סא דאס איז וואס די אונזער פראבלעם איז. דאס איז אונזער פראבלעם. סאו ער, שלעזינגער, מאכט א חשבון אזוי, ישראל האגער איז א פוסטער שטריק א גארנישט, יעדע וואך קומען זיך צאם אלע רבנים, זיי פירן די שטאט, ווייל זיי פירן צו זיי פארפירן, אבער זיי זענען בעלי בתים. דא איז אויך דא חזקאל גאלד, חיים פלאהר, חיים שיע ממזריקא, די אלע חברה זענען דא, האלבערשטאם, נישט ממזריקא, ער האט ממזריקא, עס ער הייסט חיים שיע האלבערשטאם. על כל פנים, דער שלעזינגער איז לא נחשב לכלום, קיינער קוקט נישט אויף אים, ער האט די פאר וויזשניצער חברה. יעצט אזוי. ישראל האלט נישט אויס ישראל האגער המצרי האלט נישט אויס אז מען גייט צו זיין שיעור ווייל ער פארקויפט אביסל תורה מיט יראת שמים לאידך גיסא דער שלעזינגער האלט נישט אויס אז ישראל האגער האט דעם עולם ווייל ער איז דאך א פוסטער שטריק ווי קומט צו אים אזא עולם איז במילא איז דא דא א געוואלטיגע קנאה קאנפראנטעישן וואס דא גייט פאר יעצט ישראל האגער בעט די אינגעלייט זאלן נישט גיין צו אים. איך ווייס דאס, און לאידך גיסא ער וויל אז ער זאל זיין אנערקענט כאטש פינף פראצענט ווי ישראל האגער ווייל ער קען זיכער מער ווי פינף פראצענט לערנען מער ווי ישראל האגער איז במילא האט ער אן אנדערן וועג קענסט מיך נישט אנערקענען איך האב ענק שוין נאכגעזאגט אפאר חדשים צוריק האב איך ענק נאכגעזאגט אז דער מכתב אליהו ברענגט ווען א מענטש וויל עררייכן א זאך וועט ער עס טוהן אפילו ווען ער זאל זיך מוזן מאכן משוגע. אזוי ברענגט אפילו ווען ער עט זיך מאכן משוגע, איף הי נידס אטענטשן, איף הי'ז אן אטענטשן סיקער העט ער טוהן אלעס. אה יעדער לאכט פון דיר, אבער ער האט אטענטשן און יעדער רעדט פון אים. אזוי ברענגט ער א גאנץ אריכות, דער מכתב אליהו, איך האב עס נאכגעזאגט שוין, די זעלבע דא אויך. די אלע קליינע רבנימ'לעך זוכן אטענטשן, איז ביז יעצט האבן זיי געמיינט אז זיי באקריגן זייער אטענטשן אז זיי בעקן די חזירים, און ישראל דוד שלעזינגער האט אויך אזוי געמיינט. און אונז גיימער עס נישט לאזן, אונז גיימער זיי נאכלויפן, אונז גיימער זיי רודף זיין, יורד לחיים זיין, ביז ווילאנג זיי מאכן זיכער אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי בעקן חזירים, דער איז נאו סאטש טינג, ווייל בעסיקלי איז עס אויף אונזער עקספענס און אויף אונזערע קינדער'ס עקספענס, אז א נארמאלער מענטש וואקט אריין צו ישראל דוד'ן אין בית מדרש וואס ער בעקט משה טורנער און משה טורנער איז דארט, איז דארף ער פארשטיין אז דער. טורנער איז ווערי דעינדזשערעס און ער טאר דעם מענטש נישט לאזן דארט, סאו כדי ער זאל קענען צוקומען נעשה לנו שם דער חטא פון דור הפלגה האט ער געמאכט ער'ט בעקן די חזירים און אזוי וועט ער גרויס ווערן ער האט אפגעקאלט דעם וויקטעם פון ברוך מרדכי'ן ער האט אים געזאגט דו האסט ביי מיר א בייטל פון הונדערט פופציג טויזענט דאלער קום שוין אריבער און נעם ער מיינט יעדער איז אזוי ווי די שמוציגע רבנים פעמילי מען פארקויפט די קינדער פאר הונדערט פופציג טויזענט דאלער. אזוי ווי זיין ברודער וואס געט א הכשר און די קהילה פון גענף געט דעם הכשר און מ'מוז מיטזאגן ברוך הוא וברוך שמו אמן. אונז זעמיר נישט רבנים אונז זעמיר זייער זייער וואוילע מענטשן אונז וויל מיר טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. עניוועי, כ'וויל אויך זאגן כ'האב געבעטן אז דער עולם זאל אים אפקאלן. קודם וויל איך ענק זאגן אז ער וואוינט אויף איינס דאלסאן ראוד, דאלסאן. אין מאנסי. דאלסען איז דויסען. מ'גייט דאס אידישקייט חלילה אראפשטויסען. איך בעט יעדען איינעם אז ער זאל אים אפקאלן. כ'האב שוין געבעטען הונדערטער מענטשען קאלן אים. ער מאכט שוין זיין טעלעפאון ביזי. כ'האב שוין געוואויר געווארן נאך א נאמבער. איך האב אים געגעבן עיט פאר פייוו פאר טו פייוו או או סיקס טרי. ס'איז דא נאך א נאמבער עיט פאר פייוו טרי פייוו טו טו פאר זירא וואן. און זייטס אים מודיע אז אונז זעמיר נישט אינטערעסירט אז דער חזיר זאל זיך דרייען אין שטאט, און אז דו ווילסט זיך דרייען לעבן אים, נעם דו א טיקעט מיט אים און פארטס ביידע אויף אמאהא נעברעסקע, און מאכטס משכב זכר איינער אין צווייטן, ס'וועט אונז קיינעם נישט ארן, עטס זענט ביידע אוו עידזש. און שטעל דיר פאר וואסערע לאולייפס די רבנים זענען, זיי האבן זיך ערווארבן א נאמען אז מען קען זאגן אויף אן אלטן רב א תלמיד חכם גיי מאך משכב זכר, אונז זעמיר שוין היינט נישט זיכער אז ער טוט עס נישט. יעצט האבן מיר רב טראפער פון. דער באקאנטער רב טראפער פון די גרים אונז האמיר, מ'האמיר רב טענדלער, מ'האמיר דעם באקאנטן רב פון לאנדאן, דעם האלפערן, די אלע גוטע נעמען האבן מיר. סאו ליסן, רב שלעזינגער אז דו ווילסט מאכן משכב זכר, נעם טורנער, גייטס אאוט אוו טאון און טוטס דארט וואס עטס ווילטס. אזוי ווי די גמרא זאגט, ילך למקום שאין מכירים אותו. באט לאז אפ אונזערע קינדער, דו טארסט אין מאנסי נישט אריינברענגען דעם חזיר, און זיכער נישט אין א בית מדרש, און אין דיין בית מדרש, און אין קיין שום בית מדרש. און יעדער ווערט געבעטן אנצוקאלן דעם רב און אים מסביר זיין אז אונז זעמיר מוחה און אונז וויל מיר עס נישט, און אז ס'וועט אויספעלן העט מען גיין אויף וואן דאלס'ס פלעיס און מ'עט מאכן א פראטעסט אויכעט, און זאל מען נישט לאזן די רבנים מער אנהאלטן אין חזיריי און העלפן די חזירים. און אז זיי ווילן זאלן זיי עס צווישן זיך מאכן, זיי זענען גראון אפס. עניוועי, יעצט זייטס מיר אלע געזונט, און וועלן מיר נאך רעדן, דאס איז געווען דעדיקעיטעד ספעשל, וויאזוי אונז טוהמיר פארווארדן ברוך השם מיט די מלחמה קעגן פעדאפיילס. כ'האב אייך געוואלט פארציילן נאך א מעשה, די רש"י זאגט אין פרשת שלח אז מ'זאל גיין זיך אומקוקן וויאזוי ארץ ישראל זעהט אויס, זאגט רש"י ס'איז דא ס'איז א לשון המדרש ארץ מגדלת טיפשים, ס'איז דא א לאנד וואס איז מגדל טיפשים, אזוי ווי אלע אידישע קאמיוניטיס, ברוקלין איז מגדל טיפשים, בני ברק איז מגדל טיפשים, בית שמש, ביתר, לעיקוואוד, מגדל טיפשים, א באנטש אוו בהמות, מען לאזט זיך מאלעסטן, מען לאזט די קינדער מאלעסטן, אבער דער ראש ישיבה האט א דעת תורה און זאליקא זאגט וואס צו טון. ס'דא א א שטאט וואס איז מגדל טיפשים, און ס'דא א שטאט, זאגט רש"י, וואס איז מגדל חכמים, ס'דא א שטאט וואס איז מגדל הויעכע מענטשן, ס'דא וואס איז מגדל קליינע מענטשן, ס'דא אלעס אויף די וועלט. עניוועי, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, ס'דא א שטאט באלטימאר, ס'איז מגדל סעקס פריקס. ס'דאך דא נר ישראל פון באלטימאר, ס'איז געווען ווער ס'געדענקט, ס'איז געווען איינער וואס ער האט געהייסן מיסטער נובערגער, ער האט געהייסן הערמאן נובערגער, ער האט ערלעדיגט די אלע פראגרעמס פאר ישיבות ווייל ער איז דאך לעבן וואשינגטאן, באלטימאר איז לעבן וואשינגטאן, און ער האט געהאט גוטע קאנעקשאנס, ער האט זייער אסאך ערלעדיגט פאר ישיבות. בקיצור, ער האט עטליכע קינדער, איינער הייסט שעפסל. איינער הייסט שרגי און איינער הייסט עזרא, זיי זענען אלע דירעקטארס, מגידי שיעורים און ראשי כוללות אין די ישיבה נר ישראל אוו באלטימאר. יעצט איין זון וואס ער האט הייסט אייזיק יצחק, דער יצחק דער איז דער פערדער זון, דער אייזיק איז א לידינג אטורני אין באלטימאר, קומען יעצט פאר די חגאות האט ער געמאכט א קראצמעך סעודה צו עפעס פאר א חנוכה פארטי, איך ווייס נישט. און ס'איז געווען דארטן איינער וואס האט געטיילט אזא מלצר, א וועיטער, און זעהט אויס ער איז געווען עפעס א שיין בחור'ל, א שיין, ער איז א גוי געווען, זעהט אויס ער איז געווען עפעס עפעס א שיינער בחור'ל, איז געגאנגען דער אייזיק און ער האט זיך פארליבט אין אים, און ער האט אים אנגעהויבן צו טאטשען ווי מען טאר נישט, אנעפראפריעט, יענער איז געגאנגען גראד און ער האט געפיילט קרימינאל קאמפלעינטס קעגן אייזיק נובערגער. פאר סעקשועל אביוז. יעצט גיי מיר זעהן וואס ס'וועט זיין. יעצט פארוואס זאג איך אז ס'איז א ס'איז דא א לאנד וואס איז מגדל חזירים? באלטימאר איז מגדל חזירים. און זיי זענען פון נר ישראל אין באלטימאר, ראביי רודערמאן האט דאס געגרינדעט. און ראביי רודערמאן האט געהאט אן איידעם וואס האט געהייסן וויינבערגער, וואס ער האט ער האט געהאט א זוהן וואס ער האט יעדן בחור מטמא געווען אין ישיבה. ס'איז געווען כמעט נישט א בחור וואס ער זאל אים נישט מטמא זיין. ס'איז געווען א גאנצע דין תורה מיט א מעשה א געשעפט, בקיצור ס'איז געבליבן אז מ'צאלט אים אויס אפאר הונדערט טויזענט דאלער, און אין ישיבה קען ער נישט אריינקומען, דער וויינבערגער איז דער אייניקל פון רב רודערמאן, דא האט עטץ איינער וואס ארבעט אין די ישיבה, איז אויך געווארן, זיין זיין זון איז געווארן א פעדעפייל, סאו אבוויעסלי באלטימאר איז א ארץ מגדל חזירים, און אזוי דארף מען וואטשען פאר יעדע ישיבה, שוין, יעצט וועל איך ענק לאזן גיין אביסל. און איי האופ איר זעהט אביסל אז ס'איז שוין דא די לייט עט די ענד אף די טאנעל ברוך השם, מ'לאזט שוין נישט די חזירים טאנצן, און די רבנים וואס העלפן זיי צו גייען מיר אויכעט אונטערדרוקן, אדער זיי איינזעצן, אדער גיין מאכן פראטעסט לעבן זיי, אדער זיי צו זאגן אויפן האטליין אז קיינער זאל צו זיי נישט גיין הערן קיין שיערים, ישראל האגער האט דאך גערעכט מ'טאר צו משה שלעזינגער נישט גיין הערן א שיעור, וואס האב איך אז די גייסט הערן א שיעור און משה טורנער האט דיך אין בית הכסא מטמא זיין, וואס האסטו פונעם גאנצן שיעור? שוין. זייטס אלע געזונט, און דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל מיר קענען מצליח זיין אראפצורוימען דעם רוח הטומאה פון די פעדעפיילס, אינגאנצן אראפרוימען פון די וועלט. זייטס געזונט און א גוטן און א פרייליכן שבת.